א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא בלק, קודם האב איך געוואלט זאגן אז די וואך שטייט אמרתי אכבדך והנה מנעך השם מכבוד, דאס איז מענדעלע, מענדעלע דער וויזשניצער, ער האט געמיינט אז מען קויפט כבוד אין סטאר, דער רמבן זאגט אין זיין בריוו איגרת הרמבן זאגט ער מיט וואס האלט זיך א מענטש גרויס מיט כבוד הלא לאלוקים היא, די כבוד איז דאך דעם אייבערשטנ'ס, עניוועי. כ'האב געוואלט צולייגן נאך אן עמערדזשענסי וואס איז היינט געשען, היינט איז דאנערשטאג, און היינט האט זיך אנגעהויבן דער ארעסט און באפרייאונג פונעם אלטן רבי'ן פון דעם שייגעץ דאסקאל, יענקי דאסקאל. יענקי דאסקאל, וואס קאראפשן ער האט געטון אינטערעסירט מיך נישט, וואס איך ווייס איז אז דא איז דא מיידלעך וואס מען האט געברענגט פון בארדיטשוב, און איין א מיידל איז איינגעשטאנען ביי יענקי דאסקאל, איך האב איר געפרעגט צו יענקי האט איר געטשעפעט, זאגט זי ניין, אבער יענקי האט זי געשיקט ארבעטן צו איינעם אלס א בעיביסיטער, און זי איז געווען אן אנדער עידזש גערל, און יענער האט זיך יא ענדזשויעט מיט איר, אזוי האט זי מיר פארציילט, סאו יענקי דו האסט א לאנג וועי, דו ווייסט נאכנישט וואטס גאנא היט יו, און זיי זענען איינגעשטאנען ביי דיר און דאס מיידל האט דיר פארציילט ענד יו דידנט קעיר, ווייל דעמאלטס איז געווען קדושת לוי באדריטשוב יא פאקיטשוב. פייביש מענדלאוויטש האט דיך משוגע געמאכט האסט געהאט א חשבון די האסט אפאר טאלער מיט אריין ברענגען דא מיידלעך מיט צו לערנען צו זיין נורסעס און סאיז דא אשר אנשל בויגסבוים דער שייגעץ האט געהאלטן א מיידל ביי זיך האט זי ארויפגעשטעלט איינזע נאכמיטאג פרייטאג אז עס זאל פארן אויף וויליאמסבורג ווייל ער וועט זי נישט ברענגען אויף וויליאמסבורג לאזן א יונג מיידל אליין.

עניוועי, דאס אלעס גייט יעצט ארויסקומען, איך זוך יעצט די מיידלעך, און מען גייט אלעס ארויסברענגען אין קאורט, דאס איז וואס די חברה האבן געטון דא, די איבריגע וואס ער האט געטון אינטערעסירט מיך נישט, יעצט זאל איך דיר זאגן, יענקי דאסקאל, ביסט געקומען אין קאורט, האסט געמיינט אז דא איז די סיקסטי סיקס פריסינקט, סאיז אדער דיין שניר אדער דיין טאכטער האט געכאפט א פיקטשער. קודם פון מיר האבן זיי געכאפט, דאס האב איך אליין געזען, נאר איך האב אויך מיטגעברענגט מענטשן וואס כ'האב זיי צוגעזאגט איך וועל זיי געבן שבע ברכות, און זיי איינער זאגט יא ער האט זי זיין טאכטער האט גע אזוי ארויסגענומען די זאך זיי געכאפט א פיקטשער זאג איך אקעי איך וועל נעמען קער דערפון ווייל איך גיי זיי נישט אפשטעלן ווייל טאמער האט פונקט די פיקטשער נישט געכאפט וועט מען זאגן אה מען טשעפעט מיט יענקי דאסקאל ס'גארנישט ס'דא ווידיאוס פון יעדן ריר וואס מען טוט דארטן און דאס גייט אויכעט יעצט ארויסקומען. דער איז נאו ריזען וואס עטס גייטס אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס און מענטשן וואס קומען זיך סתם אזוי אינדזשויען און אויסהערן דיינע וויאזוי די האסט אויסגעלעקט א מיידל פון זעכצן יאר די חזיר די שמוץ יונג וואס די ביסט און וויאזוי די האסט איר געהייסן זאל דיך אויסלעקן ביסט אריינגעקומען מיט פיר אזאלעכע שיינע קעדילעקס Wow! יעדער האט זיך געעפנט די אויגן אז דו האסט אזאלעכע פיר שיינע קעדילעקס, שנירן צו טעכטער צו ביידע צו א מיקסטשער, וואס לויפסטו נאך זעכצן יעריגע מיידלעך, לאז זיי אויך ווערן מאמעס און אויפוואקסן נארמאל, דו חזר דרעק וואס דו ביסט. פוי. סאו בקיצור, אויף די רעקארד האט ער געפליעד נאט גילטי, פארשטייט זיך ער איז געקומען דארטן מיט דריי לויערס, געקומען מיט לויערס איז ער געקומען, יעדער וואלט געמעגט אין יעדן שלעכטן יאר פארדינען וואס אזא לויער נעמט, ציט אריין צו זיך, און נאכדעם ווייסט ער נאך נישט וואו ער וועט אנקומען, אויף צו פליעדן גילטי מיט א מען זאל דיר געבן א ווי מען זאגט א ביליגערע סענטענס, ווייל דו האסט געפליעד גילטי דארפסטו נישט קומען זעקס חדשים און נאכדעם וועסט טון. עניוועי, למעשה האט די דזשאדזש געפרעגט, קודם האט די דזשאדזש מסביר געווען ס'איז דא א נייע געזעץ אין קאורט, סאיז דא קעיסעס וואס זיי גייען שוין צען פופצען יאר און די גאווערמענט וויל דאס נישט, איז דא א נייע זאך אז טאמער סאיז דא דיסקאווערי, דיסקאווערי הייסט דער ברענגט זיינע עדות דער ברענגט זיינע עדות, טאמער איינער איז פערטיג מיט דיסקאווערי קען דער צווייטער נישט זאגן איך בין נישט פערטיג, ביסט נישט פערטיג גייט מען צום דזשאדזש און די דזשאדזש גייט אן די דיסקאווערי. ס'איז א נייע זאך? כ'האב דאס אויך נישט געוואוסט. יעדן טאג איז דא נייע זאכן. ווייל דער דער דזשאדזש האט געזאגט, ס'ציען זיך שוין קעיסעס צען פופצן יאר און מ'האלט אין ערגעץ נישט. דא איז ער נישט פערטיג, דא האט ער נייע דיסקאווערי, דא האט ער נייע דיסקאווערי. עניוועי, האט ער זיי געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, ווען איין זייט זאגט זיי זענען פערטיג מיט די דיסקאווערי, איז פערטיג די זאך. בין איך דער דזשאדזש און איך גיי זאגן וואו מ'האלט און וואס מ'גייט טון. עניוועי, זיי האבן אלעס פארשטאנען. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן ווען גייט מען נעקסט, האט ער אנגעהויבן אז אין סעפטעמבער קומט ראש השנה ימים טובים, וואס חידוש'סטו דעם גוי ארום, ער גראד א איד דער דער דזשאדזש אונז קען מיר אים, וואס חידוש'סט ארום דעם עולם, דו האסט א ראש השנה אויף דיין קאפ, זאג ווען דו האסט אויסגעלעקט דאס מיידל און אריינגעשטופט אין איר, דעמאלטס איז אויך געווען ראש השנה, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין באשעפער, הייסט דער אייבערשטער האט ערשט. יעצט באשאפן די וועלט אין אוגוסט אז אויף סעפטעמבער זאל זיין א ראש השנה? די אידן זענען דאך אזאלעכע ביליגע משוגעים, זיי טוען זאכן קעגן די תורה, קעגן מאראל, קעגן דעם געזעץ, און אנהייבן זיך נאך מיט תורה, תורה, תורה קדושה! אהרן טייטלבוים מיט זלמן לייבן האבן זיך מתדיין געווען נישט מיט די תורה הקדושה נאר אין קאורט. יעדעס מאל קומט ארויס בריוון, די תורה הקדושה לאזט נישט אזוי, די תורה הקדושה זאגט מען טאר נישט האבן א פלעטבושער תחת, די תורה הקדושה זאגט אז מען טאר נישט האבן א טייט דרעס, איז יא דא א תורה צו איז נישט דא, אונז זעמיר זייער קאנפיוזד, יעדער איז מוראדיג קאנפיוזד, ווייל אויב ס'איז דא א תורה האסטו דאך געדארפט גיין צו א בית דין, אויב ס'איז חלילה נישט דא קיין תורה, וואס קומסטו מיר פארקויפן אז די פרוי דארף זיין אנגעטון אזוי, ווי די תורה הייסט? ווען האט זיך אנגעהויבן מתן תורה? ווען? ס'איז נאך נישט ו' סיוון הייסט? עניוועי, האבן זיי אנגעהויבן אהער מיט אהין, זאגט די דזשאדזש ווייסטו וואס? גוט ביסט דא ביז נאוועמבער זאל זיין נאוועמבער, נאו פראבלעם, קענסט טון ווי לאנג דו ווילסט, באט ווען ס'איז געקומען ביי איין זייט דיסקאווערי האט די אנדערע אויכעט מוזן מיטטאנצן, סאו יעצט גייט זיך אנהייבן די דיסקאווערי און ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל יעצט דארף מען אנהייבן ארויסצוברענגען די מיידלעך פון בארדיטשוב, זיי האבן נישט געהאט קיין רעכט צו ברענגען אנדער עידזש גערלס. זיי האבן איינגערעדט מען גייט זיי דא לערנען א פאך, זאלן זיין אי עם טי'ס מיט אנדערע זאכן, אי עם טי'ס נורסעס וואטעווער, אזא מין פלגש איינס, מען האט זיי אפילו ארויסגעשיקט אן קיין געהעריגע מיידלעך וואס זענען געווען אווער עידזשד, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, און דער. פֿײַוויש מענדעלאָוויטש האָט נאָך מיטגענומען דעם שײגעץ בוקסבוים, ער זאָל אים צוהעלפֿן, און איין מאָל האָט ער געזאָגט, מען גייט צום הייליקן קדושת לוי, און זיי האָבן דאָרט אויסגעוויינט, אַז נחום ראָזענבערג וויל אונטערברענגען קדושת לוי, און בנות שרה סאָשע האָט זיך אויסגעוויינט, דו פֿערד דו, ס'איז מײַן זיידע, דער קדושת לוי. דו ווייסט, אַז מע האָט אים יעצט געמופֿט? דאָרט, וווּ מען פֿלעג גיין, האָבן זיי געזאָגט, זיי האָבן געטראָפֿן אַ נײַעם פּלאַץ. אזוי קען מען די נעקסטע צען יאר ווייטער פארן צו זיין ציון און זינדיגן איבעראל. סאו בקיצור גיי טרעף אים קודם פייוויש. גייט גייט מאכן עדד. די האסט געהאלטן אז דער קדושת לוי איז דער סיגוט'ער רב פון זענטע? די האסט געהאלטן אז די קענסט אים פארפאפן מיט דיינע באלאוניס? אונז האמיר נישט געזעהן וואס דארט איז פארגעגאנגען? יעדע נאכט האבן זיך געטראפן די בנות שרה סאשע מיט די ישיבת בית לוי ביינאכט. די רוסישע חברה זיי האבן דען געוויסט? ס'איז געווען אויף די זעלבע קעמפוס א האלבע גאס געריקט. און איך האב אים געזאגט, ער האט נישט געקערט, ער האט געמאכט גרויס געלט, עניוועי, סאו יעצט דארף עטץ זעהן, מען זאל פארן און מען זאל גוזר תענית זיין און מען זאל פאסטן און ס'זאל זיך טוהן, און ער זאל ברענגען זיינע פיר קעדילעקס, ער האט געהאט עפעס דרײַ אינגעלייט אויכעט מיט לאנגע בערד, אבער די פיר קעדילעקס זאלסטו ברענגען יעדעס מאל אין קאורט זאלן כאפן נאך פיקטשערס פון יעדן ספעקטעיטער וואס ס'קומט. ווייל איין טאג גייט עס בעקפייערן, אונז גייען מיר עס נישט צולאזן, אמאל מוז מען זיך איצט געבן מיטן אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט על כל גל וגל נענעתי ראשי, איך האב מיר אראפגעבויגן און אבער היינט שטייען מיר אונז מיטן קאפ הויעך, מ'זאגט אז דער באר מים חיים פון טשערנאוויץ שבת האט ער געהאט דער קאפ איז געווען א קאפ העכער, אונז זעמיר זעקס קעפ העכער, אונז לאכט מיר פון די אלע וואס האבן אונז גערוידעפט, און אונז רוידעפט מיר זיי צוריק, און מ'שטעלט מיר זיי אלע אויפן ריכטיגן פלאץ, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. ס'האט געדויערט אביסל צייט? הער אויס, ס'איז דאך געווען מותר לכתחילה. קדלי דחזירי איז געווען פארוואס מ'עסט מילכיג שביעות, ווייל מ'האט געגעסן חזיר, ס'איז נישט געווען קיין עבירה צו עסן חזיר. געקומען דער אייבערשטער און ער האט באפוילן אויפן בארג סיני אז מ'טאר נישט עסן חזיר, נאך אלע פענדלעך געווען טרייפע, האט מען געגעסן טשיז קעיק. און זעלבע דא אויכעט. ח ח, אלעס איז דאך געווען מותר לכתחילה, ס'האט גענומען צייט ביז מען האט עס איבערגעדרייט, יא יא, און מען דרייט עס ווייטער, און דאס וויל איך ענק זאגן, זאלטס וויסן א כלל גדול בתורה, עטס זאלטס וויסן און געדענקען, מען טאר נישט וויי טון פאר מענטשן, דער שייגעץ דאסקאל האט קיינמאל נישט געטארט וויי טון מענטשן, ער האט זיך געפילט ווי ער איז א פאליס, ער האט ארויסגעוויקט. טוט ער טענענטס פון הייזער, ער האט געטוהן ממש כאדם העושה בתוך שלו, און ער קומט שוין מיט זיינע קעדילעקס מיט די מיידלעך כאפן פיקטשערס פון יעדן, נה נה נה נה נה נה, אונז האבן מיר שוין מודיע געווען דארט ווי מען דארף מודיע זיין, און אז דאס וועלן בעטן א פלי בארגען עט עס אויך אריינגיין, עס גייט אלעס אריין, וואס מען טוט שלעכט ווייזט מען פאר די גאווערמענט, נישט אז דו ווילסט דיך איבערבעטן ווייל דו האלטסט דו האסט געטוהן ראנג, ווייל ווען דו קענסט באגראבסטו נאך איינעם. דו ווילסט דיך איבערבעטן ווייל דו זעסט ביסט אויף צרות וועסטו דארפן ווייניגער זיצן און דעטס וואטס גאוינג אן נאו און איך וויל יעדן מודיע זיין עהעד אוו טיים פונקטליך ווען מען זאל קומען איך וועל מן הסתם דעמאלטס זיין אין ארץ ישראל כווייס נישט צו כוועל קענען איבערלאזן מקווה'ס וואס איך פיל אן אבער איך וועל האבן דא מיינע מענטשן יא ווי האט יענער געזאגט סאיז געזעסן ביי די שיף ר' שמשון פון שפעטיווקע האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל, האט ער געזאגט איך האב נישט קיין געלט פאר צוויי קארטן, אדער דו אדער איך, זאגט אים דער בעל דבר, ער קומט אן אויף חיפה, זעט ער ער זיצט דארט, זאגט ער האסט דאך צוגעזאגט אדער דו אדער איך, זאגט ער דו נאר, דו, מיט דעם וואס דו האסט גערעדט דארטן אין טערקיי דאס איז מיין שליח, דא זיץ איך אליין. פלאץ. אין ארץ ישראל זיצט דער סמך מם אליין. איך וויל דארטן זיצן אבער טאמער וועט זיך מאכן א מקווה'ס אנצופילן קען איך נישט אהיימקומען אבער איך האב דא מיינע שלוחים זארג דיך נישט. מען גייט נישט צולאזן מער אינטימידעיטן קיינעם וואס ער וויל קומען פאראויס און זאגן עדות. ס'איז נאט גאנע העפן ענימאר. און דו זעלבער אשר אנשיל, דו האסט ארויפגעשטעלט א מיידל און סופאוזינגלי אויפן באס. די באס איז נישט דא געווען. האסט עס איבערגעלאזט אין גאט'ס וועלט הפקר זי איז נישט געווען קיין פופצן יאר אלט און מען האט זיך ענדשויט מיט איר, אקעי ס'גייט קומען דיין צייט אויכעט, דיינס מיט פייווישנ'ס אויך, א ביליגער שמוציגער הונט, ער האט געזען אז איך וויל אוועק גיין, כ'האב אים געזאגט איך פאר אויף ארץ ישראל, זאג הרב בראנדסדארפער ער זאל זיך שיקן אריין א רב המכשיר, און איך גיי נישט געבן א הכשר אויף דעם מקווה, ווייל איך זעה וואס דא גייט פאר, איך זעה די אלע עוולות וואס דא גייט פאר און איך וויל נישט זיין אינוואלווד. געגאנגען פייווישן, האט זיך אפגערעדט מיט דאסקאל, לאמיר זאגן אז אונז האבן אים געכאפט טשעפען מיט די מיידלעך, די צרה איז אבער געווען ער האט נישט, ער האט נישט געכאפט דאס מיידל, ער האט נישט געכאפט, ער איז ארומגעלאפן, זיי האבן איבערגעדרייט דאס גאנצע פלאץ, ווייל ס'איז געווען צייטן וואס איך בין געשלאפן אמאל אין א שפיטאל מיט א מיידל, וואס הייסט איך בין נישט געשלאפן, זי איז געשלאפן מיט א צווייט מיידל, איך בין נאר געווען דארט נאך אפערעישן, איינס, שבת אינדערפרי בין איך אוועקגעגאנגען. געגאנגען א וואק אויף קיעוו אריין צו משה אסטמאן, דאס הייסט ער איז געלאפן פרעגן, זיי האבן אפגעקאלט דא, איך האב איך האב רעקארדינגס פון מיידלעך זיי האבן מיך אפגעקאלט, אז זיי האבן אפגעקאלט פרעג איך ווער האט דיך אויסגעפרעגט פונקטליך, מיסטער דאסקאל אליין? זאגן זיי ניין, מיסטער דאסקאל'ס טאכטער האט אויסגעפרעגט, העהעהה, ווען דאסקאל אליין פרעגט דיך אויס וואלט איך איהם יעצט איינגעזעצט נאכאמאל, ניין זיין טאכטער האט אויסגעפרעגט, א מיידל מעג רעדן מיט א מיידל. יעדער האט געזאגט וואס, ער האט געבאדערט א מיידל, ער איז בכלל נישט געקומען ביי די מיידלעך, עס איז געווען אמאל, עס איז געווען אן עמורדזשענסי, איך האב געמוזט פארן אין שפיטאל, האב איך אויך מיטגענומען א מיידל, עס איז געווען שבת, איך האב מיטגענומען א קאונסלער, און איך האב געפרעגט ר' מאיר בראנדסדארפער, ער איז דארט געווען דעמאלטס אויף שבת, איך האב אים געפרעגט צו איך מעג מיטנעמען א מיידל פשוט וועגן איסור ייחוד, און ווייל די מיידל פילט זיך נישט גוט, און מען געבט איר אזאלעכע איינשלעף פילן, און. ס'איז א שאלה פון יחוד. נאכדעם קען איך נישט אזוי גוט רוסיש אויפן מעדיקל אופן אז כ'זאל וויסן וואס צו זאגן. זאגט ער הונדערט פראצענט זי מעג מיטפארן. ער האט געשיקט א מיידל און פייוויש מיט דאסקאל אנגעקאלט די מיידל, זאג, ער האט דיך געטשעפעט דארטן ביינאכט? האט זי געזאגט, געטשעפעט? אזא צדיק, הלוואי זאל איך טרעפן א מאן אזא צדיק ווי ער. צום סוף זענען זיי געווארן אזוי דיסקאסטעד פון אונזערן היימישן עולם, אלעם אפגעשמוצט, די אלע פופציג פֿופֿצן צו זעכצן מיידלעך, זיי גייען נעמען מחללי שבתים, רוסישע גויים, אז דאס איז אידישקייט ווילן זיי עס נישט קענען, סאו פייוויש יו דיד א גוד דזשאב, יעצט הער איך אז מען וויל דיר נישט צוריק געבן דאס געלט, דער אלעקס, איז גענוג קלוג, און דו ביסט שוין געווען אין ארץ ישראל, און דו האסט גענומען דארט איינער וואס עס זאל דיר ארויסהעלפן, אבער עס וועט נישט העלפן, פייוויש דאס איז חילול שבת געלט, זנות געלט, דו גייסט עס פארלירן ווי א טאטעלע, די קדושת לוי איז נישט דיין שוואנץ.

ער וואוינט אין סטעטן איילענד און ער פלעגט אריבער פארן מיט זיין בייק ביז צו די שיף, און די שיף איז ער אריבער געפארן האט ער גענומען די בייק און ער איז אריין געפארן אויף מאנהעטן, און ער ארבעט אין בי ענד עיטש פאטא און ס'איז געקומען א קאר געמאכט עפעס א רייט טורן צו א לעפט טורן און ער איז אריין געפארן אין די קאר און ער איז געפלויגן אין די לופטן און ער איז אראפגעפאלן יעצט איך וויל רעדן פון דעם ווייל דא שטעלט זיך א מוראדיגע פראגע האט ער געהאט א העלמעט צו האט ער נישט געהאט א העלמעט? ווייל טאמער האט ער געהאט א העלמעט, וויאזוי האט ער געכאפט אזא מין זעץ אין קאפ אז ער זאל ווערן באוואוסטלאז? האט ער נישט געהאט א העלמעט? נו, פארוואס איז ער אזא משוגענער אז ער זאל דרייוון אן א העלמעט? ער ווייסט דאך אז מען טאר דאס נישט. סאו דא איז דא א גרויסע זאך וואס מען מוז פארשטיין, און דאס צו פארשטיין, וועל איך ענק עס געבן צו פארשטיין. ווייל כ'האב עס פון די משפחה, דורך מיינס א קאזין. זיי זאגן אז ער האט געהאט א העלמעט, נאר א העלמעט האט אויכעט, ס'איז דא אזוי גרעיד עי, גרעיד בי, גרעיד סי, גרעיד די, יעדע זאך לויט ווי בעסער ס'איז קאסט עס מער געלט, און מענטשן כאפן נישט אז די העלמעט איז דער וואס זיין גאנצע לעבן ווענדט זיך אויף, און ס'איז ער האט געהאט איינס וואס ס'איז אינגאנצן זאגן זיי פופציג פראצענט גענוג שטארק, איך ווייס איך האב געזען א קליפ פון איינעם וואס ער איז אראפגעפאלן פון א בייק און א קאר האט פונקט אריין געבעקט, און דער העלמעט איז געווען אזוי שטארק ס'האט רעזיסטעד אז די קאר זאל נישט ארויף פארן ווייל ס'איז צו א הויכע באמפ, און אין די זעלבע צייט האט עס אפגעשטעלט די קאר, רבותי סעיפטי זאכן טאר מען נישט קארגן, סאטמארער רבי האט אמאל געזאגט אויף א דאקטער און אויף א לויער טאר מען נישט קארגן, וויפיל ס'קאסט איז עס ווערט, סאו איך וויל אז דער עולם זאל זיך פון דעם אויסלערנען א מורא'דיגן מוסר השכל. יו העוו טו בײַ די בעסט אוו די בעסט, דאס איז איין זאך, צווייטנס וועל איך ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה וואס איז יעצט געשען. כ'האב ענק שוין פארציילט אז ס'איז געווען א מגיד שיעור לאנדאו, מ'זאגט אז ער האט באצאלט פארן טאטן צען אלפים ווייל ער האט געפראסקעט א בחור אין מאנרא. ס'איז אבער דא נאך א מורא'דיגע זאך וואס איז געשען, ס'איז דא דער טינעווער ישיבה, איין שטיק טינוף, דער שייגעץ דער טינעווער האט געוואלט מאכן זיכער אז מ'וועט נישט ארויסגעבן דעם בחור וואס דאסקאלאוויטש האט מאלעסטעד אין די מקווה אין די בראשעווער מקווה, פארשטייסט די אלע שפילן ארום מיט גאט, און גאט באצאלט זיי ביטער. דער טינעווער האט געהאט א מגיד שיעור.

הענט קענען אונז אויך הייבן. און די גאנצע ישיבה האט זיך אריינגעמישט אין א פייטס, ס'האט זיך געטון פראסקעס בעק און פארט. האט זיך געגעבן א רוף אן דער בחור פארן ראש ישיבה, ויאמר לרשע למה תכה רעך, דו ביסט א רשע, האט ער אים דערלאנגט נאך א פראסק, און גאנג איז, די בחורים האבן אים צוריק דערלאנגט.

קענט עוועניו דארט ווי ס'איז געווען אמאל די, ס'איז דא די שיינע צוויי נייע גרויסע בילדינגס וואס שפיצער האט געבויעט, ס'איז געווען אמאל די וועירהאוז פאר קדם, נישט קיין חילוק, העי עס איז זייער גוט, כ'האב ענק געזאגט א בחור האט אמאל געוואלט שיסן איינעם און איינער האט אים אפגעשטעלט פאר ער איז ארויף גיין שיסן, כ'האב ענק פארציילט די מעשה, איז בקיצור קאלט מיך אן א בחור דעמאלטס איך האב עס פארציילט, אונז דארף מען נישט שיסן, אונז טוהן מיר פונקט ווי די אראבער האבן זיך אויסגעלערנט א פאר אינטש געשפיציגסטע מעסער דעטס פינישט, אבער איך זאג נישט מ'זאל עס חלילה טוהן. אונז זעמיר אידישע קינדער זענען מיר נישט אראבער, אונז וויל מיר נישט הרג'ענען קיין מענטשן, אונז וויל מיר א חינוך, אבער למעשה די חברה ברענגען ארויס פון די בחורים זאכן וואס וואלטן קיינמאל נישט געטון, די גמרא זאגט קלאר ווען איינער שלאגט אן עלטערן זון, וואס מיינט א זון איז שוין צוועלף דרייצן פערצן פיפצן זעכצן זיבעצן, איז ער עובר אויף לפני עיוור לא תתן מכשול, פארוואס? ווייל דער זון קען אים רואיג צוריק שלאגן, און ווען דער זון שלאגט צוריק דעם טאטן איז ער חייב מיתה, איר הערט וואס דא טוט זיך? עטס ברענגטס ארויס די בחורים פון די הויז זיי לערנען מיט זיי לערנט עטס עטס א מכה האטס אין זינען קיין בחור איז א מכה איך האב געהאט מיין זון אמאל אין סאקמערע קאקמערע ישיבה מיין קאזין בוכינגער ער איז געווען זיין מגיד שיעור און איך האב אנגעהויבן מסביר צו זיין אהער און אהין איך האב געגעבן חודש געלט יעדן חודש זאגט ער מיר הער אויס מיך זאלסטו קאלן אינמיטן טאג ביינאכט ווען איך גיי אהיים וויל איך נישט הערן פון די אלע זאכן קאל איך אים אינמיטן טאג ביז מ'איז שוין צוגעקומען אהיים זאגט ער מיר אזוי הער מיך אויס איך דארף אים זאגן א שיעור און לערנען מיט אים, דאס איבריגע בין איז נ איז ס'איז נישט מיינע ביזנעס זה לא מעניין אותי, דאס זענען די חברה, כאטשיג ער איז מיינס א פירסט קאזין, זענען דר'ערדליגערס, זענען נישט ווערד זאלן זיך מטפל זיין מיט בחורים, און איך האב הנאה, איך העץ נישט אן די בחורים, מ'טאר נישט אן העצן, אבער אז מ'האט אים צוריק געפראסקעט, תבוא עליו ברכה, וואס פאר א גוט יאר האט ער צו פאטשן בחורים, געארבעט מיט זיי האט ער נישט, און סתם זיי אנמאקלען איז ער דא.

איז איך גיי נישט צוריק קאלן דעם בחור ווייל ער לאזט דאך נישט קיין נאמבער. יעצט וואנעט ווייס איך אז דו ווילסט נישט סתם דיך נוקם זיין אין דעם ראש ישיבה, קען זיין דו האסט מיט אים א סכסוך, סאו איך בין נישט אינטערעסירט בכלל צו הערן די אלע נארישקייטן ווייל פאר מיר איז עס נישט עקסעפטעבל. וואס איך וויל דיר יא זאגן איז אויב ס'איז אמת נעמטס ענק צאם אפאר בחורים און גייטס צו די פאליס, עטס דארפטס אפילו נישט גיין, קאלטס די פאליס און זיי וועלן קומען צו ענק. און טאמער נישט זענט עטס פול אוו בעלאוני, דעטס איט, קודם קען זיין ס'איז א ליגן, און צווייטענס אז עטס קענטס נישט סטיקען אפ פאר יור רייטס, פארוואס זאל איך מיך קומען אריין מישן טישן ענק, איך האב גענוג געטוהן פאר בעלז, אונז האמיר געהאט עלף עדות וואס האבן געוואלט קומען פאראויס, ס'איז געקומען א רשע דיין רוטנער וואס זיין זוהן הערשל רוטנער האט. מכשיל געווען א בחור וואס ער האט מודה געווען פאר מיר, ער זאגט ער גייט פאר העלפ וואס ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו דעם העלפ, איז פארוואס זאל איך מיך פאר ענק אננעמען? אז עטס האטס נישט קארעדש און גאטס אליינס צו קומען פאראויס, העי, ליסען, דא וואטעווער יו פיל קאמפטעבל, קאלטס מיך נישט אפ, ווייל דעיס איז ביי מיר א פיפטי פיפטי טשענס, איז אדער א שקר און א ליגן, דו ווילסט זיך נוקם זיין אין ראש ישיבה, אדער איז עס אמת, דארפט עטס טוהן צו די זאך, איך בין נישט דא פאר ענק צו טוהן צו די זאך, איך בין דא ענק צו העלפן עטס זאלטס אליינס טוהן אלעס צו די זאך. האב איך שוין געזאגט דעם טייטש פון ר' מאיר פרעמישלאנער וירא, און מאיר'ל האט געזעהן בלק אז ס'איז געקומען איינער מיט שיינע געלאקערטע פאות. בן ציפור, בן איז א לשון מיין, פארשטיי אז ער איז א פויגל. יא, דאס איז וואס די אלטע אידן קוקן אויף צו דער בחור האט שיינע פאות און זיי ווערן היי און עראוזד און נאכדעם ביסטו פינישט, נאכדעם לויפן זיי דיר נאך. עניוועי, היינט שוין נישט אזוי ווייט, באט אמאל איז געווען א שרעק. זיי האבן געקניפט אין בעקלעך פאר קינדער און זיי געגעבן אזא גוטן ציפ אויך ווייל דעמאלטס איז אים די תאווה געשטאנען שטארק וואס פארוואס דארפסטו דאס טון פאר דעם קינד? דאס קינד איז נישט דיין טוי, ווילסט א טוי וועם צו ציפן? קויף דיר א דאלי און ציפ אריין דערין. עניוועי, ברוך השם מען נעמט קער פון דעם אויך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן די וואך איז זייער זייער אן ערנסטע וואך, ווייל די וואך שבת איז שבעה עשר בתמוז, ס'איז אבער א נדחה, מ'וועט פאסטן מערטשעם זונטאג, איז קודם וויל איך מעורר זיין דאס וואס איך זאג פאר יעדן תענות, און איך באקום אסאך פידבעקס אז ס'מאכט זייער אסאך א רושם, אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן מורא צו ס'שעמען זיך צו פרעגן א רב, און ס'איז דא מענטשן וואס אפילו ווען די רב פסק'נט צו ווייסן זיי נישט צו אפשר האט די רב גוט געפסק'נט צו האט ער נישט גוט געפסק'נט, איך זאג ענק קלאר און דייטליך. סא אזוי ווי ס'איז דא א מצוה צו פאסטן, איז דא א מצוה נישט צו פאסטן ווען מ'טאר נישט פאסטן, ווייל יעצט מוזט פארשטיין, דער תורה איז וחי בהם ולא שימות בהם, חוץ פון דעם ס'שטייט אז פיקוח נפש איז דוחה שבת, פרעגן די אלע ספרים וואס איז די סברה פארוואס א פיקוח נפש איז דוחה שבת, די תירוץ איז ווייל מוטב מ'זאל מחלל זיין איין שבת, עט מען קענען האלטן נאכדעם אסאך שבתים, ממילא. און דא אויך דאס זעלבע, ס'בעסער זאלסט פאסטן ווען דו מעגסט, און ס'בעסער זאלסט נישט פאסטן ווען דו טארסט נישט, ממילא עסטו קענען מקיים זיין נאך אסאך מצוות, עסט קענען מקיים זיין לייגן תפילין יעדן טאג, ליינען קריאת שמע בזמנו, דאווענען דריי תפילות א טאג, און אזוי ווייטער, און עסט עסן כשר'ס, און דאס אלעס עסטו קענען מקיים זיין וועגן דעם ווייל דו האסט נישט געפאסט ווען די תורה האט געזאגט אז דו טארסט נישט פאסטן. יעצט וויאזוי ווייסט מען צו מען מעג צו מען טאר נישט? איז די ערשטע זאך איז מען דארף פרעגן א דאקטער, יעדער האט דאך א דאקטער מער ווייניגער, מען קומט אין די עלטערע יארן האט מען א דאקטער, פרעגט מען דעם דאקטער זאג מיר איך מעג צו איך טאר נישט פאסטן? נאכדעם זאלסטו אויכעט געדענקען אז אזוי ווי היי יאר איז א נדחה, א נדחה איז אסאך לייכטער, און נאכדעם זאלסטו געדענקען נאך א זאך אז ס'איז. נישט פון די שווערסטע תעניתים וואס איז דא, ס'איז נישט אזוי הארט, נישט ווי תשעה באב און נישט ווי יום כיפור, סאו די אלע זאכן וועט זיך דער רב רעכענען מיט דעם, און ממילא טוט ער פסק'ענען וויאזוי די תורה הייסט, נישט וויאזוי דיינע סברות טראגן אויס. ידוע אין בעלז, מ'איז דורכגעגאנגען ביים בעלזער רב און ער האט באקוקט איינער האט געהאט ברילן האט ער געזאגט דו ביסט א חולה דו מוזט נישט פאסטן אבער אונז האמיר נישט אזא כח ווי דער בעלזער רב אבער על כל פנים אונז מוז מען מיקל זיין ווייל אונז האמיר געזען אסאך אסאך צרות וואס ס'איז געקומען פון די אלע חומרות, און ממילא דארף מען וויסן וויאזוי עס צו פירן, סאו יו דאנט העוו טו טעיק מיי ווארד פאר איט, זאלסט פרעגן דעם דאקטער, אז דער דאקטער וועט זאגן דו טארסט נישט פאסטן, זאלסטו פרעגן דעם רב. יעצט טיילט זיך עס אפ, וועט דער רב זאגן אז דו דארפסט נישט פאסטן אזוי ווי דער דאקטער זאגט, נו ביסטו דאך אקעי, דארפסטו נישט פאסטן, וועט דער רב זאגן אז דו זאלסט יא פאסטן, אדער ער וועט אנהויבן צו דרייען מיט די נאז, איז נישט ווייל ער האט עפעס א פראבלעם, ס'נאר פשוט ער האט מורא מ'זאל נישט אין די גאס געוואויר ווערן אז ער געבט התירים, אדער צו טוט ער קומען און זאגן שרייען שייגעץ ארויס אדער קומען צו זיין טיר בעטן א היתר האט ער דאך דאס מורא צו זאגן דעם אמת ממילא זאלסטו גיין פרעגן אן אנדערן רב גיי צו איינעם וואס האט פלייצעס און ער האט נישט קיין מורא. למעשה טאמער דו האסט געפרעגט דעם דאקטער דארפסטו באמת נישט פרעגן קיין רב אויך נישט קענסט זיכער מיקל זיין טאמער דער דאקטער האט געזאגט זאלסט פאסטן דעמאלטס זאלסטו פרעגן א רב טאמער זאגט ער אז דו זאלסט נישט פאסטן האסטו נישט וואס צו גיין צום רב דער רב איז נישט קלוגער פונעם דאקטער. באט איך קען באשטיין צו געבן די אפשען פאר די רבנים ווייל מ'האט זיי צוגענומען אז זיי קענען נישט טאטשן קינדער, מ'האט זיי צוגענומען אז מ'גייט צו צונעמען אלע סקולס, אין לאנדאן האט מען יעצט געמאכט, יא זיי זאגן ענדליך די געטערס תלמוד תורה זיי גייען עס שפארן, זיי קאלן מיך שוין יעצט אפ אפשר קען מען עפעס טון, זאג איך אים מ'קען טון דריי זאכן. איינס איז אדער אריינשפרינגען אין וואסער אין די טעימס ריווער, כ'מיין אז די לאנדאן ברידזש איז שוין נישט דא, מ'האט עס פארקויפט פאר אמעריקע, סאו ווייס איך נישט, ווייל דא האט יעצט א אינגערמאן אריינגעשפרינגען אין וויליאמסבורג פון די וויליאמסבורג ברידזש און ס'איז פונקט דורכגעפארן א שיף און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים געראטעוועט, שטעל דיר פאר. איך דענק ס'געווען אמאל א איד, ער האט געזאגט פארן טאהשער רעבן, רבי כ'גיי מיר נעמען דאס לעבן, כ'בין אויפן אכט און פופציגסטן שטאק אין עמפייער סטעיט בילדינג, כ'גיי מיר נעמען דאס לעבן, האט דער רבי געזאגט אז דער אייבישטער העט וועלן העט אדורכפארן א טראק מיט מאדראצן און די מאדראצן וועלן דיך כאפן, דאס האמיר יעצט געזען דא אין וויליאמסבורג, דאס איז איין עצה וואס דו קענסט טון, די צווייטע עצה וואס דו קענסט טון איז אז דו זאלסט מאכן א מי שפרע פאר נחום ראזענבערג, און אויכעט פאר דעם וואס ער פירט עס דארט אין לאנדאן, מאך אים אויך א מי שפרע. און די דריטע זאך וואס דו קענסט טון איז זיך אראפזעצן יעצט מיט די גאווערמענט זאגן חטאתי עויתי פשעתי, אונז מוז מיר קומען צו א קאמען דענאמינעיטער אן אגרימענט וואס מען זאל יא לערנען און וואס מען זאל נישט לערנען, און מען רעדט נישט פון לערנען ענגליש מען רעדט פון לערנען ליב"ה, ליב"ה דאס איז אזא מען זאל וויסן וואס ס'גייט פאר מען זאל נישט זיין דאם און סטופיד, און אוודאי האט דאס אויך צו טון מען זאל לערנען וועגן סעקשועל אביוז, סא עטס האט יעצט איינס פון צוויי טשויסעס אדער שפארט עטס צו אינגאנצן די תלמוד תורה, נישט דארפן לערנען סעקשועל אביוז, מ'וועט אבער נישט לערנען חומש אויך נישט און גמרא אויך נישט, אדער גייט עטס זיך בייגן יעצט, מ'קען זיך נאך אייביג בייגן, מ'קען זיך יעצט אראפזעצן און מ'קען מאכן אגרימענטס, נאר עטס האלטס נישט ביי דעם, איך רעד דאך מיט ענק, עטס האלטס ביי גארנישט, די קנאים האבן ענק משוגע געמאכט און זיי האבן ענק צעדרייט דעם קאפ און פארטיג, סאו דאס וויל איך נאכאמאל מאכן זיכער פארן עולם אז מ'זאל וואטשן אז מ'זאל נישט. טוהן וואס מען דארף נישט, און אז מען טאר נישט פאסטן זאל מען זיכער נישט פאסטן. איך האב א חבר וואס זיין טאטע איז געווען א שוחט, איז געווען א וואוילער איד, געהאט אביסל צוקער, דער דאקטער האט אים געזאגט ער זאל נישט פאסטן, די צוקער האט אים אנגערירט די מח, ער האט געכאפט א סטראוק, און ער האט אפגעקרענקט אפשר צוואנציג יאר אויפן חשבון פון די ווייב מיט די קינדער. יעצט איך וויל אויך די וואך האבן א שיעור פאר אביסל צוצוגרייטן זיך צו אזאלכע טעג וואס אונז לעבן מיר יעצט, דאס איז ימי אבילות און ימי כעס, דער אייבערשטער איז אין כעס אויף אונז, וויל איך אביסל רעדן וועגן די זאכן ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז געווען די וואך דעם קלויזנבורגער רב'ס יאהרצייט, כ'האב ענק פארציילט פאר צוויי וואכן צוריק אז איינער האט מיך געשיקט צום קלויזנבורגער רב, אז ער זאל אים איבערבעטן, מיט א יאר צוריק, ער זאגט ער שעמט זיך, ער האט מורא מ'וועט אים דארט כאפן, איך האב אים איבערגעבעטן, ער זאגט ס'האט אים אנגעהויבן צו גיין אלעס בעסער, אין פרנסה, און אין שידוכים, און אפילו אין שלום בית, ער האט נישט געוואוסט, ער ער איז געווען די גרעסטע רשע, די לוחם קעגן, אפצוטון שטיקלעך פארן קלויזענבורגער רב. יעצט האב איך געזעהן אויף איינע פון די וואטסאפס האט איינער אריין געשריבן א גאנץ אריכות אז מען האלט אין איין זעהן ווי ס'קומען סאטמארע חברה איבער בעטן דעם קלויזנבורגער רב אבער נעבעך מען האט דאך דעם מענטש צוגרינד געלייגט פאר גארנישט גארנישט ער האט זיך אויסגעלאכט דער אייבערשטער איז געווען מיט אים און נישט מיט ענק והא ראיה ער האט אויפגעבויט א שפיטאל מיט א האום פאר די אלטע מענטשן און ער האט אויפגעבויט דארט א ישיבה א תלמוד תורה און א מיידל סקול און ער האט צוטיילט זיינע קינדער איבער די גאנצע.

עטס האטס מיר אויך פרובירט וויי צו טון אז כ'זאל נישט רעדן וועגן מז"ל מיט קינדער, מ'האט ברוך השם געמאכט אזא סטאפ אז ס'איז נישטא צום גלייבן, איך ווער אליין נתפעל, מ'האט מיך אויפגעקאלט, קעמפס האלטן אין איין קאלן דאס וואס איר האט געזאגט וועגן הינט מ'זאל נעמען סניפינג דאגס, אונז האמיר עס אויסגעטרייט, מ'האמיר עס גענומען און מ'האמיר געטראפן אין עטליכע קעמפס אז ס'איז געווען דראגס, יא ס'איז יא געווען, נישט ס'איז נישט געווען, איטס אלל אווער די פלעיס. איך האלט אז די טאטעס זאלן פארלאנגען אז יעדע וואך זאל דורכגיין א סניפינג דאג אין אלע קעמפס, און טאמער ער טוט עס נישט טון און דיין זון העט אהיימקומען פארדראגט, העי, איטס דזשאסט גאנע בי יור לאס, א טאטעל לאס. סאו איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, עטץ דאס וואס עטץ האטס פראבירט אפצושטעלן, שטעלטס ענק פאר אפילו די דראג סיטועשן יעצט, דאס וואלט דאך אויך שוין נישט געקומען צו א שטאנדפונקט ווען עטץ שטעלטס מיך ווען אפ וועגן די סעקשועל אביוז. היינט פארט עס מורא'דיג גוט. קעמפס זאגן מיר ר' נחום יו אר רייט ענד יו אר סטיל רייט ענד יו אר גרעיט און דאס איז נישט קליינע קעמפס דאס איז קעמפס וואס האבן הונדערטער און הונדערטער קינדער עטס גייטס ענק אויסלערנען עטס קענטס קיינעם נישט שטערן ס'איז נאר אונזער נסיון וויפיל מסירות נפש אונז האבן מיר פארן אייבערשטן מיט זיין תורה און פאר כלל ישראל דעטס אלל איט איז ס'איז אונזער נסיון ווי העוו טו גאו טרו איט און דערס נאו וועי אוט און טאמער די נעמסט עס נישט אן וועט קומען אן אנדערער און עט עס אננעמען די אייבערשטער שטעלט זיך נישט אפ. אַז שָאול המלך האָט נישט געהרגעט אַגָג? ע, געקומען אַן אַנדערער, ס'עט קומען, אײנער עט אונדז נאָך אױסלײזן פֿון דעם גלות. ס'איז אַ אינטערעסאַנטע זאַך, ס'װערט געברענגט די װאָך אין חומש, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פּתורה. זאָגט רש י, כתרגומו, פּתורה דאָס איז אַ טיש. יעצט, די גאַנצע מלחמה, װאָס בלק איז אַרײנגעגאַנגען זיך מלחמה האַלטן מיט די יידן, איז געװען אַזױ װי קורח װאָס האָט מלחמה געהאַלטן מיט משה רבינו. װאָס איז געװען? רש י זאָגט, עינו הטעתו, זײן אױג האָט אים פֿאַרבלענדט. פארוואס שראה, ער האט געזען שמואל עומד מזרעו אז שמואל קומט ארויס פון זיינע קינדער האט ער געוואוסט אז ער האט א רעכט זיך צו קריגן מיט משה רבינו. יעצט ביי בלק שטייט אויך אזוי, ער האט געזען מיט זיינע כישוף אז דוד מלך ישראל און זיינע קינדער גייען ארויסקומען פון רות המואביה, האט ער געזאגט אזוי, ווער איז געווען רות המואביה? זי איז געווען די טאכטער פון מלך עגלון, ווער איז דאס געווען? ער איז געווען פון די אייניקלעך פון בלק. ממילא האט ער געוואוסט אז ער קען זיך שלאגן מיט די אידן ווייל ער גייט קאנטריביוטן צו די אידן די גרעסטע זאך, דוד מלך ישראל. דעיס איז רש י מסביר דא אז די שלחן האט געהאט פתורה, האט געהאט אזא ארום און ארום האט עס געהאט אזוי א זר זהב. און ער האט דאס געזען, ממילא האט ער געקלערט איך האב נישט קיין מורא זיך צו שלאגן מיט די אידן, ווייל כאטשיג זיי זענען זייער שטארק, ווייל עס שטייט שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, אבער איך וויל קענען פארוואס ווייל מיינע אייניקלעך גייען זיין משיח, דאס הייסט דוד המלך און נאכדעם משיח, און די זעלבע איז געווען מיט קורח'ס מיסטעיק, פארשטייסט א מענטש מאכט אמאל א מיסטעיק ער רעדט זיך איין גרויסע זאכן, די זעלבע אויך די קנאים, זיי רעדן זיך איין, איך מיין קנאות. דו מיינסט קנאות? פארוואס ווען דו דאווענסט מיינסטו נישט אזוי ווייט קנאות און דו דאווענסט נישט מיט א ברען? ווייל יענעם צו שלאגן דאס איז זייער גרינג, דו מיינסט נישט קיין קנאות, ס'איז בלאף, און ווען ס'קומט צו נעמען געלט פון די מדינה נעמט עטס אויך געלט פון די מדינה, סא דער איז ריעלי נאטינג דיפרענט ביי יו דען ביי אוס. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר מינוט וועגן שבעה עשר בתמוז. די טעג ווערן אנגערופן בין המצרים צווישן שבעה עשר בתמוז און ניין טאג אין אב, אזוי ווערט געברענגט אין איכה רבה, מדרש איכה, פרק א', קאפיטל ג' אויפן פסוק כל רודפיה השיגוה בין המצרים, שטייט ביומין דעקא מי"ז בתמוז עד ט' באב שבהם קטב מרירי מצוי, דעמאלטס איז אויכעט מצוי אז ס'שטייט דארטן ביי די מ'זאגט ביי די שירת האזיני. לחומי רשף וקטב מרירי. יעצט שלאגט מען זיך מיט די גרעסטע קליפות פונעם גאנצן יאר. יעצט וואס איז געשען אלץ אין שבעה עשר בתמוז איז געווען פינעף זאכן. די ערשטע איז געווען די שבירת הלוחות, די צווייטע איז געווען ביטול התמיד, כ'וועל באלד אלעס מסביר זיין, די דריטע איז געווען, אז אפוסטמוס האט פארברענט די תורה, די פערדע זאך איז געווען מ'האט געשטעלט א צלם אינעם היכל, און די פיפטע זאך איז געווען אז הובקעה העיר. יעצט כ'וועל מסביר זיין בקיצור יעדע זאך וואס דאס איז געווען. האב איך שוין מסביר געווען אפאר מאל אז זיבן טאג אין סיוון נאך קבלת התורה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו קום ארויף אין הימל, און ער איז דארטן געווען פערציג טעג און פערציג נעכט, געהאט, און ער איז אראפגעקומען זיבעצן טאג אין תמוז, ווייל פון זעקס טאג אין סיוון ביז זיבעצן טאג אין תמוז איז דא פערציג טעג, ווען ער איז אראפגעקומען האט ער געזען אז די אידן האבן געמאכט דעם עגל האט ער צובראכן די לוחות, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת תענית דף כ"ו עמוד ב'. ווערט געפרעגט אין די ראשונים א קשיא, פארוואס דעמאלטס איז שבעה עשר בתמוז נישט אזוי הארב ווי תשעה באב, איז ענטפערן זיי עטליכע תירוצים. איינס איז ווייל רוב ציבור האבן נישט מקבל געווען אויף זיך דעם גזר, דארט איז געווען אז ס'איז נעמליך די גאנצע בית מקדש חרוב געווארן, האט עס רוב ציבור אנגענומען פאר א פאסט. די צווייטע זאך איז אז שבעה עשר בתמוז איז נישט געווען צוויי מאל די זעלבע צרה, און אין תשעה באב איז געווען צוויי מאל די בית המקדש, דער ערשטער מיטן צווייטן. די דריטע איז. שטייט אז די ליכטיגקייט פון א מענטש קומט נישט צוריק נאך א תענית ביז פערציג טאג, און דעם האט מען נישט געקענט מאכן צוויי תעניתים איינס לעבן ס'אנדערע וואס ביידע זאלן זיין ביינאכט און בייטאג. נאכדעם איז דא אזוי, ביטול התמיד, וואס כ'האב פריער געזאגט, ס'ווערט געברענגט אין ירושלמי אין תענית פרק ה, הלכה ה, אז אין די צייט פון מלכות יוון האט מען געשיקט צוויי קופות של זהב, האט מען געשיקט, און דאס איז געווען צו באצאלן און זיי האבן צוריק געשיקט צוויי כבשים זיי האבן קאנטראלירט אלעס וואס איז פארגעגאנגען ביים בית המקדש, איז אין די זעלבע צייט פלעגן זיי צוריק שיקן צוויי גדיים צוויי ציגעלעך, סוף האט מען זיי געשיקט צוויי קופות של זהב און זיי האבן צוריק געשיקט צוויי חזירים. יעצט דער חזיר איז געגאנגען, אבער זעהט אויס אז דער חזיר ווייסט דאך וואס מ'האט געוואלט פון אים טוהן, ווייל ס'שטייט דאך אז די בהמות, די בעלי חיים, זעהען, אזוי ווי ס'שטייט די וואך, אז ביי די אידן איז נישט אויפגעשטאנען נאך אזא נביא ווי משה, אבער ביי אומות העולם קם, ווער איז דאס געווען? בלעם. שטעל דיר פאר, און די בלעם האט נישט געזעהן דעם מלאך השם, און די אייזל האט יא געזעהן. בהמות זעהען, ס'איז געווען דא די צונאמיע, זענען אלע בהמות אנטלאפן פארדעם. אזוי זאגן זיי ס'איז ממש אנבעליוועבל, איז למעשה ווען דער חזיר האט אנגעהויבן צו גיין, מ'האט אים שוין געוואלט אריינברענגען אין די חומה, האט ער געגעבן א שטעל אריין זיינע צוויי פיס אין די ערד, מ'האט אים נישט געקענט רוקן, און ער איז אוועקגעלאפן פון ארץ ישראל פערציג פרסה. דעמאלטס איז די עבירות האבן גורם געווען און ס'בטל געווארן די תמיד. פון שחר און די תמד של בין הערביים. און נאכדעם האט עס שוין צוגעברענגט אז דער גאנצער בית המקדש איז חרוב געווארן. נאכדעם די דריטע זאך איז געווען שריפת אפוסטמוס את התורה. ס'ווערט געברענגט אין ספר יוסיפון ווערט געברענגט אז ס'איז געווען א מעשה אז ס'איז געווען א שרעקליכע גזירה און ס'איז געהארגעט געווארן אין הר הבית צענליגע טויזענטער מענטשן ווייל ס'איז געווען, מ'האט גע'גנב'עט, דער קעניג האט געשיקט זיינע טייערע זאכן, און רויבער זענען געפאלן אויפ'ן וועג, און זיי האבן אלעס צוגע'גנב'עט, און דער קעניג האט געזאגט מ'זאל אים ארויסגעבן צוריק ווער ס'האט עס גע'גנב'עט, און פון וואו וואו ס'איז געגאנגען, למעשה קיינער איז נישט געקומען, האט מען נישט געוואוסט, האט מען זיך נוקם געווען אין די אידן, און מ'האט גע'הרג'עט אסאך אידן. דערנאך איז געגאנגען אלע אידישע שילן און זיי האבן געלייגט, ארויסגענומען, ספר תורות און זיי געווארפן אויף דער ערד, און זיי מבזה געווען. נאכדעם די פערטע זאך איז געווען אז זיי האבן געשטעלט א צלם אינעם היכל. די גמרא ברענגט אין מסכת תענית. ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. פון ווען ס'האט זיך אויפגעהערט די תמיד איז געווארן שיקוץ שומם. זאגט רשי. בעת שהוסר ונתבטל התמיד באותו היום נתן שיקוץ שומם. ד. דאס מיינט מען אז מען האט געשטעלט א צלם אין היכל. ווי דאס הייסט דער היכל? איז אזוי, אין פרקי דר' אליעזר ברענגט ער והעמיד מנשה צלם בהיכל, אין אייבערשטנ'ס היכל. תלמוד ירושלמי שטייט צוויי נוסחאות, איינס איז העמד צלמו של מנשה און איינס איז העמד צלמו של אפוסטמוס. דאס הייסט ס'איז נישט מבואר ווער ס'האט געשטעלט דעם צלם אין היכל. די פיפטע זאך איז הובקעה העיר. יעצט, אין די גמרא מסכת תענית דף כ"ח עמוד ב' שטייט אזוי, בית ראשון דעם ערשטן בית המקדש, הובקעה בתשעה בחודש, ניין טאג אין חודש, ובשניה היתה בי"ז בחודש, איז לכאורה פארוואס פאסט מיר אונז דעמאלטס י"ז און נישט ט' בחודש, זאגט דער הייליגער רמב"ן אין זיין ספר תורת האדם, עס איז געמאכט אויף אבילות, זאגט ער אזוי, בתשעה בחודש אין מתענין, אבל בי"ז בו מתענין, ניין טאג אין חודש פאסט מען נישט אבער י"ז פאסט מען יא, פארוואס? דכיוון שמתחילה קיבלו עליהם על שם שבו הובקעה העיר בראשונה, ובשניה הובקעה בי"ז בו, וויבאלד ווען מ'האט אנגעהויבן מקבל זיין אויף זיך האט מען געמאכט קודם דאס ערשטע אין בית המקדש איז געווען ב'ניין טאג און די צווייטע איז געווען י"ז. איז מען זיך נוהג צו פאסטן י"ז ווייל די חורבן בית שני חמור לן, חורבן בית שני איז אונז אסאך הארבער, פארוואס ווייל ס'איז שוין נישט געבויעט געווארן נאכדעם נאך א בית המקדש, ובט' בו אין מתענין, און פארוואס ט' האט מען אויפגעהערט צו פאסטן שלא רצו לגזור עליהם להתענות בט' ובי"ז. פארוואס? ווייל די ד' צומות קיבלו עליהם, כלל ישראל האט אויף זיך גענומען ד' צומות, ד' צומות איז די פשט, אויסער יום כיפור, ווייל דאס האבן זיך נישט גענומען, דאס איז זיך אל, דער אייבערשטער האט זיי באפוילן דאס צו טון, און די אנדערע צום פון פורים, דאס איז אויכעט וואס כלל ישראל האט אויף זיך גענומען, אבער דאס איז א שמחה'דיגע צום, אזוי ווי דער רמב"ם איז מסביר, ואין מטריחים על הציבור יותר מדי, מען קען נישט מטריח זיין אויפן ציבור מער וויפיל מען קען. יעצט, אין די צייטן, ממעטין בימים אלו, מען טוט ממעט זיין בשמחה, ווייניגער ווי א גאנץ יאר, מען האט נישט חתונה מיט קיין פרויען פון שבעה עשר בתמוז ביז נאך תשעה באב, און מען מאכט נישט קיין טענץ און אזאלעכע פלעיס אין די צייט, און מען הערט נישט קיין קול פון נגינה, וועגן כלי שיר, כלי שיר מיינט שטייט נאכן חורבן בית המקדש האט מען גוזר געווען מען זאל נישט הערן קיין כלי שיר, דאס איז איינע פון די זאכן וואס ליידער קיינער האלט נישט איין, איז למעשה ס'איז דא ספרים וואס זיי זאגן די אחרונים אז טאמער ס'בארואיגט די נערוון מעג מען, אבער על כל פנים אין די דריי וואכן טוט מען דאס נישט, און מען גייט נישט טיולים, מען גייט נישט שפאצירן, מען גייט נישט ביקור של תענוג, טרעפן זיך מיט חברים. און מען שערט זיך נישט אפ. יעצט די ספרדים זענען זיך נוהג אז מען שערט זיך ביז שבוע שחל בו תשעה באב, אזוי פסק'נט דער בית יוסף, און מען איז זיך אויך נוהג אז מען מאכט נישט קיין שהחיינו אין די טעג, איז אין שולחן ערוך שטייט מען מאכט נישט אויף א בגד חדש אדער אויף א פירא חדש, למעשה היינט מאכט מען נישט קיין שהחיינו אויף קיין בגד אויך נישט כמעט, ווייל אין שולחן ערוך שטייט שוין אז היינט איז א קלייד נישט אזא גרויסע זאך. און ס'איז נישט גוט צו מאכן שהחיינו אין א זמן וואס ס'איז דא פורעניות, ווייל מ'זאגט שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ס'איז פורעניות. טאמער איז אבער א מצוה עוברת אזוי ווי א ברית מילה, אונז מאכט מען נישט ביי ברית מילה קיין שהחיינו, אין ארץ ישראל מאכט מען יא, אדער א פדיון הבן, מאכט מען א שהחיינו. טאמער טרעפט זיך אים אבער אזא פירא וואס ער וועט עס נישט טרעפן נאך תשעה באב, מאכט ער א שהחיינו און ער איז נישט מחמיץ די מצוה. און מען איז זיך נוהג צו מאכן א שהחיינו אפילו אום שבת, למשל אויף א פירא וכדומה, זאגט זיך ס'וועט זיך נישט טרעפן נאך תשעה באב מאכט ער אום שבת אויך. די יאר אז ס'געפאלט זיך תשעה באב ממש אום שבת, אה, דארף מען האבן א שיקול הדעת, אויב מען קען עס האלטן ביז נאך שבת, היינט איז דאך דא פרידזשידעיר ס'וועט נישט פארפוילט ווערן, איז זיכער כדאי מען זאל עס האלטן. יעצט, א שוואנגער פרוי וואס האט זיך איר פארגליסט א פירא, אדער א קראנקער וואס ס'דארף עס פאר זיין געזונט, קען עסן און מאכן שהחיינו. יעצט אין די טעג זענען שולט מזיקין, אויף דעם זאל מען זייער שטארק אבאכט געבן מיט יעדע זאך וואס איז דא א סכנה פון אז ס'קען געשען אן אומגליק, מען זאל נישט שלאגן א תלמיד אין די טעג, מען זאל קיינמאל נישט שלאגן ווייל מען וועט גיין אין דזשעיל, אבער מען טאר נישט שלאגן, ס'איז דא יעצט אויך דער לאנדא אין מאנרא, ער ווייסט נישט, ער איז שוין איינגעגעבן ביי די פאליס, מען האט שוין אלעס ערלעדיגט וואס מען דארף. מען גייט אים מאכן ענג, ער כאפט אן קינדער בחורים ער שלאגט זיי, וואס אזוי דיינע שווענץ, דו ביסט דאך נישט ר' מענדעלע דער ישועות משה'ס זון, ער זאגט שוואנצנות, דו ביסט נישט קיין שוואנץ, דו גייסט גיין אין דזשעיל פאר דעם, אדער גייסט ארויס גיין פון צו זיין א מגיד שיעור. יעצט ווערט געברענגט אין ירושלמי א מעשה אז איינער האט געשלאגן, אפילו מיט א רצועה טאר מען נישט, מיט א שיך בענדל טאר מען נישט שלאגן, ברענגט ער איינער האט געשלאגן און. אזוי ווי ס'איז שווערע טעג פאר אידן איז עס געווארן הארט ווי אן אייזן און ס'האט געהארגעט יענעם. ס'איז זייער דעינדזשערעס און מ'דארף אויך וואטשן מ'זאל נישט פארן ווייטע טריפס, מ'זאל נישט גיין שפאצירן אין די וועלדער און אזוי ווייטער. ווייל ס'איז באמת א סכנה'דיגע צייט פאר אידן. ווער ס'האט א דין ודברים מיט א גוי זאל זיכער נישט גיין יעצט זאל עס אפשטופן ביז נאך תשעה באב. זאל נישט גיין מיטן גוי יעצט אין קאורט ווייל זייער אידישע ווי מ'זאגט. פרעסטידזש איז זייער געפאלן יעצט ווייל ס'איז שווערע צייטן פאר אידן, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיך אלעס איבערדרייען צום גוטן, יעצט מיר גיין ווייטער. כ'וויל מעורר זיין אויף זייער א וויכטיגע זאך וואס דאס הייסט תפילת מנחה, מיט ציבור צו נישט בציבור, ווענדט זיך יעדער איינער ווי ער איז, צו ער קען צו נישט, אוודאי איז בעסער ווען מען קען, נאר אפילו ווען נישט וואלט איך געוואלט זייער שטארק מעורר זיין דעם עולם, ס'איז א זאך וואס איז זייער נתרשל משך די זומער חדשים, און מענטשן פארציילן מ'האט זיך דא פארגעסן א מנחה, דארט פארגעסן א מנחה. איך רעד שוין נישט פון די וואס זיי פארגעסן א שחרית אויכעט, איך רעד נאר די וואס זיי פארגעסן מנחה. איך וואלט אביסל רעדן וואס דאס איז חודש תמוז, און וואס דאס איז מנחה, וואס דאס איז יצחק אבינו, וואס דאס איז דינא קשיא וואס אונז לעבן מיר יעצט אין זייער זייער זייער הויכע שווערע דינא קשיא, און וואס מען דארף אלץ צו טון, וויאזוי מען דארף אלץ דאווענען מנחה און בעטן דעם אייבערשטן דאס איז אזוי ווי קטורת. כ'וויל רעדן אביסל, מ'זאל וויסן אין וואסערע חדשים מ'געפינט זיך יעצט, ס'איז תמוז און אב און אזוי ווייטער, כ'וויל רעדן אביסל וועגן דעם, ס'איז דא אין בני יששכר מאמרי חדשי תמוז און אב, מאמר א' אות ב' ברענגט ער פון ספר יצירה אויפן חודש תמוז און אב, שרייבט ער אזוי, המליך אות. ח' בראיה, וואס דאס איז וויל איך נישט אריינגיין ווייל דאס איז נישט פאר אונז און נישט פאר מיר. ער האט געק דער אייבישטער וויאזוי ער האט באשאפן די וועלט, זאגט דער ספר יצירה אז ער האט ממליך געווען דעם אות ח' מיט ראיה, ראיה הייסט מיט זען, אחר כך המליך אות ט', די אות ט' בשמיעה מיט הערן, און דאס.

יעצט, דער חוש הראיה, דאס איז קעגן חודש תמוז, און חוש השמיעה איז קעגן חודש אב. יעצט, אונז געפין מיר אין בראשית קאפיטל נ', דאס איז אין פרשת ויחי, פסוק י"ג, שטייט אזוי, ביי יעקב אבינו, נאכדעם וואס ער האט געגעבן די ברכות פאר די שבטי קה, שטייט וישאו אותו בניו ארצה כנען.

וקבע להם מקום, און ער האט זיי אויך קובע געווען א פלאץ וואו זיי זאלן שטיין ביים טראגן יעקב אבינו'ס מיטה, האט ער געזאגט אזוי, ג' למזרח וכן לד' רוחות, דריי אויף מזרח, דריי אויף מערב, דריי אויף דרום און דריי אויף צפון, וכסדרן, און לויט דעם סדר למסע מחנה של דגלים, אזוי ווי ביי די מחנה של דגלים וואס מען לערנט אין פרשת אין במדבר קאפיטל ב'. דאס איז אין פרשת במדבר אויך, שטייט אזוי, וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, איש איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, מען זאל רוען ארום דעם אוהל מועד. יעצט ווען מיר לאזן א מינוט פרשת במדבר און מען מוז צוריק קומען דא צו רשי וויאזוי ער האט געהייסן אז די שבטים זאלן אים טראגן, האט ער זיי אנגעזאגט אזוי, לוי לא ישא, לוי זאל מיך נישט טראגן, שהוא עתיד, לשאת את הארון ער וועט טראגן דעם ארון ויוסף לא ישא יוסף זאל נישט טראגן שהוא מלך פעלט דאך אונז צוויי וואס טוט מען דא איז מנשה און אפרים יהיו תחתיהם מנשה און אפרים זאל זיין אנשטאט זיי וזה איש על דגלו באותות באות שמסר להם אביהם לישא מטתו. דאס מיינט אין פסוק באותות באות אזוי ווי יעקב אבינו האט זיי איבערגעגעבן זאלן טראגן זיין מיטה, אזוי האבן זיי גערוהט ארום דעם משכן. איז אזוי האבן זיי גערוהט ארום דעם משכן איז אזוי, והחונים קדמה, די וואס זענען געווען מזרח, קדמה מזרחה, איז דגל מחנה יהודה, און נאכדעם שטייט אין פסוק ה' והחונים,

און ס'איז אויך געווען שמעון, און ס'איז אויך געווען גד. סאו ראובן, שמעון און גד זענען געווען אויף די דרום זייט. נאכדעם שטייט ווייטער, דגל מחנה אפרים, און אויף מערב זייט, ווער איז דארט געווען? אפרים, מנשה, און בנימין. נאכדעם איז געווען נאך א דגל, דאס איז געווען מחנה דן, די זענען געווען אויף צפון, ווער איז דארט געווען? דן, אשר און נפתלי. יעצט דן, אשר און נפתלי שטייט ארויס אין פסוק אז לאחרונה יסעו לדגליהם, זיי זענען געווען די לעצטע. יעצט האט מען שוין פריער געזאגט אז די חוש הראיה דאס איז קעגן חודש תמוז, און די חוש השמיעה דאס איז קעגן חודש אב.

און אדר. יעצט, צווייטע פאן איז געווען ראובן שמעון און גד, איז ראובן איז קעגן חודש תמוז, וואס דאס איז דער חודש פון ראיה, שמעון איז קעגן חודש אב, דאס איז דער חודש השמיעה יעצט, ווען ראובן איז געבוירן געווארן, האט לאה געזאגט כי ראה השם בעניי, דאס איז א פסוק אין בראשית קאפיטל כט פסוק לב, פארוואס? ווייל ראובן איז קעגן.

אז זמרי בן סלוא איז געווען שלומיאל בן צורישדי, ער איז געווען די נשיא פון שמעון, און זיי האבן געזינדיגט אין שיטים מיט די גויטעס, ויחל העם לזנות בבנות מואב. יעצט זיי האבן שוין געזינדיגט נאך וואס זיי זענען געווען אין די מדבר, יעצט אזוי ווי מען האט דאך געזאגט אז חודש תמוז איז בבחינת ראיה חודש אב איז בבחינת שמיעה, וועגן דעם אין די חדשים איז געשען די פרשה פון די מרגלים, כט סיוון, איז מען ארויס געגאנגען די מרגלים אויף פערציג טאג, והימים ימי ביכורי ענבים, דאס איז געווען כ ט סיוון, פון וואנעט ווייסט מען ווייל זיי זענען געגאנגען אויף פערציג טאג און זענען צוריק געקומען אכט טאג אין אב, איז פון כ ט סיוון ביז אכט טאג אין אב איז פערציג טאג. וואו זענען זיי געגאנגען? זיי זענען געגאנגען זעהן ארץ ישראל, דאס איז בבחינת ראיה, ווען זיי זענען צוריק געקומען צו די מדבר האבן זיי פארציילט פאר די אידן אלעס וואס זיי האבן געזעהן, און במילא אידן האבן דאס אויס געהערט, איז שוין געווען א פגם פון ראיה מיט שמיעה, איז געשעהן אז מען האט זיך גענומען וויינען תשעה באב ביינאכט, און דער אייבערשטער האט געזאגט עטס האטס געוויינט, איך וועל ענק געבן אויף וואס צו וויינען, ווי לאנג די וועלט וועט שטיין, וועט זיין תשעה באב, ווייל דאס איז חרוב געווארן אונזער בית המקדש. עס איז געווען דער חודש הראיה מיטן חודש השמיעה. יעצט, פרשת קורח בדרך כלל געפאלט זיך אין חודש תמוז. וואס איז געווען קורח'ס פגם? קורח'ס פגם איז געווען די ראיה. רשי זאגט, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה? וואס איז געווען די וואס איז אים אויסגעפאלן אזא שטות? דאס איז ראה. און ער זאגט רש י עינו הטעתו, זיין אויג האט אים מטעה געווען, ס'טייטש די ראיה האט ער פוגם געווען מיט די ראיה. די רש י ווערט אויך געברענגט אין בראשית רבה קפיטל י ח פסוק ח. יעצט ווערט אויך געברענגט אז חודש תמוז.

און דיירות. אזוי זאגט דער זוהר הקדוש. די גמרא מסכת פסחים דף ק י א עמוד ב' ברענגט, קטב מרירי, דאס איז אזא נאמען פון שיידים, שטייט דארט בשירת האזינו וקטב מרירי איז שורה דווקא אין דעם חודש, חודש תמוז. יעצט, אין די פרשה שלח קורח חוקת און בלק, וואס דאס געפאלט זיך געווענטליך אין חודש תמוז, זעהן מיר דארטן אלע ענינים פון ראיה, וויאזוי מען האט פוגם געווען אין ראיה, ביי די מרגלים שטייט אין פרשת שלח אין במדבר פרק י ג שטייט וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה זאלטס קוקן אויף דעם לאנד און אויפן פאלק החזק הוא הרפה צו ס'איז שטארק אדער שוואך המעט הוא אם רב ס'איז ווייניג אדער ס'איז פיל. נאכדעם אין פסוק י ח שטייט וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. סאו קודם האסטו מען האט עס אנגעזאגט וראיתם מען זאל זעהן דאס איז ראיה און נאכדעם האבן זיי געברענגט די פירות צו ווייזן דאס אין פסוק כ ו נאכדעם שטייט ווייטער ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה די לאנד וואס אונז זענען מיר דורך געגאנגען אויסצושפיאנען ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו והראיה, ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם אויכעט ראינו האמיר געזעהן את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, דאס איז אויכעט ראיה, אלץ ראיה. די מרגלים זענען אריין אויף ארץ ישראל האבן זיי געזעהן גרויסע פרוכטן, שטאט צו קוקן אויף א גוט אויג אז דער אייבערשטער גייט אונז געבן א גוט זיס פעט לאנד, האבן זיי ארויסגעצויגן דיבה אויף ארץ ישראל און זיי האבן גורם געווען אויפן חורבן. יעצט יהושע מיט כלב האבן עס אויך געזען, אבער זיי האבן געזאגט פארקערט, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. יעצט קענסטו זען, צוויי מענטשן זעען די זעלבע זאך און איינער זעט עס מהיפך להיפך פונעם אנדערן. יעצט אין פרשת שלח ווערט געברענגט

עס אין מסכת ברכות דף יב עמוד ב קומט אויס אז ראיה קען אויכעט מאכען צוויי זאכען אדער זעהן גיט אדער זעהן דאס פארקערטע. יעצט לאמיר גיין ווייטער. קורח איז אויך געווען ביידע מיני וועגען וויאזוי צו קוקען. אין מדרש תנחומא און רשי ברענגט עס צו אין במדבר טז פסוק ז. וואס האט ער געזעהן? שלשלת גדולה יוצאה ממנו, עס קומט ארויס פון אים א גרויסע שלשלת, שמואל, שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרן. שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק תהילים קפיטל צדיק ט פסוק ו, משה ואהרן בכהניו ושמואל, איז געשטאנען משה ואהרן אויף איין זייט שמואל אויף די צווייטע בקוראי שמו קוראים אל ה' והוא יענם, נאכדעם האט ער געזעהן אז עשרים וארבעה משמורות עומדים מבני בניו ער האט געזעהן פיר און צוואנציג משמורות וועלן אויפשטיין פון זיינע קינדער קורח האט עס געזעהן מתנבאים ברוח הקודש. זענען אלע בעל רוח הקודש, אמר האט ער געזאגט אפשר הגדולה הזה עתיד לעמוד ממני ואני אובד, איך האב פארלוירן ווערן, משה רבינו סטראשעט אז איך האב פארלוירן ווערן סקען נישט זיין. קומט אויס אז ער האט נישט גוט געזען, ער האט טאקע געזען אבער ער האט נישט גוט געזען, אזוי ווי די גמרא זאגט ולא ראה יפה נישט גוט געזען. ווייל לפי שבניו היו עושים תשובה ועומדים מהם, דו ביסט טאקע געגאנגען קורח אין דער ערד, אבער דיינע קינדער האבן געכאפט א מינוט א תשובה און פון זיי שטייען זיי, קומען ארויס די אלע גרויסע צדיקים. איז קורח האט נישט פארשטאנען אז דאס האט נישט מיט אים צו טון, דאס האט צו טון מיט זיינע דורות עתידות, וויאזוי דער אייבערשטער וועט עס מאכן דאס ווייסט ער נישט יעצט, און דער כנגד איז געווען משה רבינו. משה היה רואה, משה רבינו איז געווען דער אבי הנביאים, און ער האט געהאט דעם ריכטיגן ראיה, איז די ביידע האבן געזען די זעלבע זאך, משה און קורח, קורח האט עס נישט גוט געזען, ער איז צוגעקומען צו א חטא, און משה האט עס גוט געזען, און ער האט געוואוסט אז וואס ער טוט איז ריכטיג. יעצט, עס ווערט געברענגט אין פרשת חוקת, ווערט געברענגט ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך ווער ס'וועט געביסן ווערן וראה אותו וחי דאס איז א פסוק אין במדבר כ א פסוק ח' זאגן די חזל אין וכי נחש ממית או נחש מחיה קוקט אויף נחש עט מען שטארבן אדער לעבן זאגט די גמרא ניין. די משנה זאגט ניין, אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה משעבדין את לבם לאביהם שבשמים, ווען אידן זענען זיך, זיי קוקן ארויף אויפן אייבערשטן, צום אייבערשטן, און זענען זיך משעבד זייער הארץ צום הייליגן באשעפער, צום טאטן אין הימל, היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים, טאמער נישט זענען זיי צוגאנגען. יעצט דאס איז געווען נאכדעם ווען זיי האבן זיך באקלאגט, זיי האבן געזאגט פאר משה רבינ'ן, וואס האסטו אונז ארויפגעברענגט פון מצרים, שטארבן דא אין די מדבר, ס'איז נישט דא קיין ברויט, ס'איז נישט דא קיין וואסער, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אונז האבן מיר שוין פארעקלט פון דעם ביליגן ברויט, דעם שוואכן ברויט, דעם גרינגען ברויט, דאס איז א פסוק אין במדבר כ ח פסוק א', האט דער אייבערשטער געזאגט, מאך נחשים שרפים, ברענעדיגע נחשים, שלענג, איז ווער ס'וועט קוקן דעם נחש הנחושת וואס משה רבינו האט געמאכט, דעמאלטס וועט ער געהיילט ווערן, זאגט די גמרא, ס'איז נישט די קוקן אויפן נחש הנחושת, די כוונה איז מען זאל רוהען, מען זאל זעהן, וואס זאל מען זעהן? מען זאל זיך מתבונן זיין, מען זאל זיך פארטיפן אז דער הייליגער באשעפער גיבט אלעס, און זיי נישט אזוי באזארגט, ווייל סתם צו געבן א קוק אן א התבוננות האט נישט קיין שום תכלית, ווייל יענער זעהט. די זעלבע זאך וואס דו און ער קענען זעהן פארקערט אויכעט, אזוי ווי כ'האב שוין פריער מסביר געווען, יעדער זעהט וויאזוי ער וויל, יהושע און כלב האבן געזעהן גוטס אין ארץ ישראל און די אנדערע מרגלים האבן געזעהן שלעכטס. יעצט אין פרשת בלק געפינט מען נאכאמאל וועגן די ראיה, פרשה הייבט זיך אן וירא בלק און בלק האט געזעהן. יעצט די גמרא אין בראשית רבה, די מדרש אין בראשית רבה אין קפיטל כ פסוק ב', זאגט אזוי נוח לרשעים שיהיו סומים, ס'איז זייער גוט אז רשעים זאלן זיין בלינד, פארוואס? ווייל שעיניהם מביאים רע לעולם, מיט זייערע אויגן ווייל זיי זעען ברענגען זיי שלעכטס אויף די וועלט. נאכדעם איז דא ווייטער אין די פרשה ויגל ה' את עיני בלעם, און די גמרא ברענגט אז בלעם האט מטמא געווען זיינע אויגן, וועגן דעם שטייט. שתום העין, אז וועגן דעם ווייל ער האט מטמא געווען די אויגן, איז כדי עס זאל קענען אויף אים שורה זיין נבואה, די שכינה זאל קענען שורה זיין אויף אים ער זאל קענען זאגן דברי נבואה, האט ער געמוזט ווערן בלינד מיט איין אויג ווייל ער האט עס מטמא געווען, ווייל דעם אויג האט ער נישט מטמא געווען. אזוי משמע. יעצט, פון דעסטוועגן דאך האט בלעם געוואלט אריינווארפן אן עין הרע פאר אידן, וועגן דעם שטייט וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו אין במדבר כ ד, פסוק ב', אויכעט מיטן אויג, וישא בלעם את עיניו. יעצט, מסכם צו זיין דעם חטא פון בעל פעור, וואס דאס האט זיך אנגעהויבן מיט אויכעט מיט ראיות אסורות, און מען איז געגאנגען נאך די בנות מואב, און נאכדעם אז ס'איז געשען א גרויסע מגיפה, די סוף פון אויפהאלטן די מגיפה איז געווען אויך דורך ראיה, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקח רוימך בידו, דאס איז אין במדבר, כ"ה, פסוק ז', איז פנחס האט אויסגענוצט דעם כח הראי' פאר א פאזיטיוון וועג, וירא פנחס בן אלעזר ויקח רמח בידו, מיט דעם האט ער האט ער געענדיגט די מגיפה פון כלל ישראל, ס'זאל חלילה נישט פארלענדן גאנץ כלל ישראל, איז ראי' קען מען נוצן אויף גוטס און מען קען עס נוצן אויף שלעכטס. יעצט די משנה ברענגט אין אבות פרק ה' משנה י"ט, עין טובה וריח נמיכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, ווידעראום עין רעה וריח גבוהה ונפש רחבה איז מתלמידיו של בלעם הרשע, יעצט אן עין טוב ווערט מיוחס צו די תלמידים פון אברהם אבינו, און א עין רעה איז די תלמידים פון בלעם הרשע. יעצט וויל איך צוקומען צו א געוויסע זאך, אזוי ווי יעצט איז זומער, שחרית איז שוין דאָ גרויס טייל פונעם ציבור וואָס זיי גייען דאַווענען ווייל זיי מוזן גיין דאַווענען ווייל זיי דאַרפן אָנטון טלית און תפילין זיי ווילן עס נישט טון אינדערהיים די ווייב און די קינדער זאָלן נישט זען און פרעגן אָבער מנחה ס'איז דאָ אַ מיטינג פּלעיס אויף 47 ס'אמאָל געהייסן מנחה פּלעיס היינט הייסט עס מיטינג פּלעיס וועגן רעלידזשען די מעשה איז אָבער מיר זאָגן זייער אַסאַך אינגעלייט אַז די זומער חדשים נישט יעצט זיי האָבן שוין געזאָגט מיר יאָ און איך האָב שוין גערעדט אַסאַך מאָל וועגן דעם דאַרף זייער שטארק אבאכט געבן ווייל ווי נישט וואס אריבער די ארבעט צו ער דרייווט א טראק צו ער טוט עפעס און ער פארגעסט ער כאפט נישט קיין מנחה נאכדעם ווען מען קומט שוין מעריב ער קומט שוין אהיים כאפט ער זיך אוי וואס איז מיט מנחה דארף ער דאווענען צוויי שמונה עשרה דאס איז שוין נאכן זמן תפילה און אמאל איז ער צו פויל צו דאווענען צוויי שמונה עשרה עס איז גענוג שווער איין שמונה עשרה און אז מען הייבט אן מיט צוויי בלייבט מען מיט גארנישט איז האב איך געוואלט אביסל מעורר זיין אז מען זאל זייער שטארק אבאכט געבן אויף תפילת מנחה. די גמרא זאגט, לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, א מענטש זאל זיין זייער נזהר אין תפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, ס'א גמרא מסכת ברכות, דף ו', עמוד א'. אויך ווען א איד שטעלט זיך דאווענען מנחה, דאס איז ממש א מנחה א מתנה פארן אייבערשטן, מ'זאגט נאך פון ר' פנחס'ל קאריצער אז ווען א איד שטייט אינמיטן די ארבעט און ער געבט זיך א דערמאן מ'דארף יעצט דאווענען מנחה און ער געבט א קרעכץ אוי איך גיי דאווענען פארן אייבערשטן מנחה, איז די גרעסטע מלאכים און שרפים ואופנים וחיות הקודש וואס אונז זאגן דארטן ביי שחרית די אלע מלאכים ווערן בטל במציאות פאר אזא מענטש פארוואס ווייל אינמיטן די ארבעט האט ער זיך דערמאנט אוי א מנחה און ער שטעלט אפ די ארבעט אויף דרײַ מינוט און כאפט אריין א מנחה. יעצט אין מלאכים א' קאפיטל י"ח

יהא בר נש זהיר בצלותא המנחה, א מענטש זאל זיין געווארענט אין דאווענען פון מנחה דאיהי זימנא דדינא קשיא שורה בעולם, די צייט די צייט פון מנחה איז אז ס'איז דינא קשיא איז רוהט אויף די וועלט. יעצט למעשה, דערציילן אז אין סקווער דאווענט דאווענען זיי זייער שפעט מנחה. דאס האב איך געזען אין איינע פון די ספרים, פון די חסידישע ספרים, ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר די דינא קשיא. אונזער רבי דער סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה פלעגט אויך דאווענען זייער שפעט מנחה, אבער אין סקווער דאוונט מען נאך א האלבע שעה נאך די מנחה. זיי האבן מורא געהאט פאר די דינא קשיא. על כל פנים, מען דארף זיך רעכענען אז ס'איז דא דינא קשיא בעולם. יעצט, ווי איך האב ענק שוין פריער געזאגט, אז אין חודש תמוז און אין חודש אב, אויסער דעם, וואס ביי מנחה איז דא דינא קשיא איז אויסער דעם האט די סטרא אחרא א גרויסע שליטה אין די צוויי חדשים און אויך אין נאך א חודש אין טבת אויך. במילא דארף מען זעהן אז מ'זאל זייער אבאכט געבן תפילת מנחה יעצט בציבור צו נישט אויף דעם זאג איך ענק נישט אז עטס שטייטס ערגעץ אינמיטן א טראק און מ'פארט און מ'דרייווט שטעל אפ דעם טראק און זאג פארן אייבערשטן א גוטן און א שכוח און איך בעט און איך לויב דיר, און אזוי ווייטער. יעצט מנחה האט געמאכט יצחק אבינו, אזוי דרשנ'ען די חזל אין מסכת ברכות דף כו עמוד ב', אויפן פסוק ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ס'איז א פסוק אין בראשית כד, פסוק סג, יעצט ואין שיחה אלא תפילה, שיחה מיינט מען נישט נאר אז ער איז געגאנגען דאווענען, שנאמר, אין תהלים איז דא א פסוק, קפיטל קב פסוק א',

קומט אויס אז דער וישא עיניו האט צו טון מיט תפילת המנחה. ווען ס'איז דא אן ענין פון תמוז, חודש תמוז, שלעכטע דינים חס ושלום, דארף מען אנקומען צו די ראיה פון וירא פון תפילת המנחה פון די תפילה פון יצחק אבינו. יעצט, ס'ווערט געברענגט

אדער איז דא נאך א דעה אין די גמרא אז דאס איז געקומען פון די ראיה ווען אברהם אבינו האט גענומען יצחק'ן אויף די מזבח האט ער ארויפגעקוקט אויף די שכינה, אזוי שטייט אין בראשית רבה קפיטל סה פסוק ט' אז ער האט געקוקט א בליק געטאן אויף די שכינה הקדושה און דאס איז א מורא'דיגע רוחניות'דיגע זאך, איז אדער האבן די מלאכים געקוקט און געוויינט אויף יצחק אדער יצחק אבינו האט געזען די שכינה.

האט ער עס נישט געקענט אויסהאלטן, קומט אויס אז די ראיה פון יצחק אבינו איז אויך געווען צוויי, איינס איז א ראיה נבואה ער האט געזען די שכינה הקדושה, און דאס צווייטע אז ס'האט גורם געווען ער האט געזען מ'איז מקטיר פאר די עבודה זרה קטורת, קומט אויס אז אין דעם יצחק אבינו'ס תפילה מנחה ליגט ביידע זאכן.

אז מען זאל אוועק נעמען מיתה און מקטריגים און אלעס שלעכטס פון די וועלט זאל נישט האבן קיין שום שליטה, אזוי שטייט אין פסוק אין במדבר קפיטל י ז פסוק י א ביז י ג, ויאמר משה אל אהרן, משה האט געזאגט צו אהרן, קח את המחתה און נעם דער פייער פענדל, ותן עליה און געב ארויף אויף איר אש פייער מעל המזבח, ושים קטורת, זאלסט ארויף לייגן קטורת, והולך מהרה זאלסט לויפן שנעל. וואס שטייט נאכדעם? וירץ אהרן און ער איז געלאפן ויכפר על העם, און אויך עס שטייט נאכדעם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגיפה. סגולה פון קטורת איז אז ס'זאל אוועקנעמען מיתה און כעס און קטרוג פון די וועלט. יעצט זאגט דער זוהר הקדוש. בשעת מנחה וואס דינים זענען שורה אויף די וועלט, האט דוד המלך מכוון געווען מיט זיין תפילה, תכון תפילתי קטורת לפניך. די מנחה איז אזוי ווי קטורת, ס'זאל אוועק נעמען דעם רוגזא פונעם שווערן דין וואס איז שורה דעמאלטס אויף די וועלט. מיט וואס? מיטן כח קטורת וואס דאס איז דוחה ומעביר כל רוגז וכל קטרוג שבעולם. נעמט אוועק אלע בייזע און אלע קטריגען פון די וועלט, דאס איז וואס עס שטייט מנחת ערב שהיא מנחה בעת שהדין שורה בעולם, האב איך געוואלט צולייגן די ליטווישע זאגן אז ס'איז ביטול תורה אז מען דאווענט מנחה, עס איז ממש א ביטול תורה, ס'איז א שאד, מען דארף דאווענען שמונה עשרה, וואס האקסטו צו אז מען זאל דאווענען קרבנות, קרבנות, למשל דארט ווי איך דאווען אין דעי שיל ס'איז איינע פון די זאכן דעט איי מיס ווערי מאטש ווען ס'איז נישט דא קיין ביי מנחה זאגט מען נישט קיין קטורת, מען זאגט נישט קיין קרבנות, און דאס איז אויכעט אן עצת היצר אבער מען דארף עס יא טון. ר' אהרן טייטלבוים דער טשענטשקעוויצער רב האט דערציילט, ער איז געווען א בחור, ער האט געלערנט אין תורה ודעת אין אמעריקע, יעצט באמת די מתיבתא תורה ודעת איז געווארן געגרינדעט פון גאליציאנער אידן, יעצט רבי שרגא פייוול מענדלאוויטש, ער איז געווען אן אונגארישער, ער איז געווען א סלאוואקישער, ער איז געווען אריבער די גרעניץ פון גאליציע, ער איז געווען א תלמיד פון אונסדארפער רב. און ער פלעגט פארן אויף באבוב. נישט געקענט קריגן קיין אונגערישע און קיין גאליציאנע ראש ישיבות, האט ער געסעטלט פאר ליטווישע, און ער אליין איז געווארן א ליטוואק. יעצט האט דער טשענטשקעוויצער רב פארציילט אז די ליטווישע האבן א מנהג אז זיי מאכן א הויכע קדושה ביי מנחה, ווייל ס'איז א שאד פאר די צו ביטול תורה, מען קען דאך אין די צייט זיצן און לערנען. כ'האב אמאל געהערט, איינער האט מיר געזאגט, סאטמאר רב האט אמאל געהערט דאס ווארט, האט ער געפרעגט צו ווען זיי גייען ארויס מיט א מיידל מאכן זיי אויכעט נאר א שנעלע שמונה עשרה, צו דארטן איז דא דריי פיר שעה און נישט קיין ביטול תורה, באט עניוועי לאמיר צוריק, יעצט האט זיך אמאל געמאכט אז די טשענטשקעוויטשער רב האט געדארפט גיין אין בית כסא, איז ער אנגעגאנגען, און אויפן וועג אין בית כסא דארטן איז ארויסגעקומען פונקט ר' שרגא פייוול מענדלאוויטש. פארטש, זאגט ער אים, קומט, קומט, קומט, איך וויל אייך עפעס ווייזן. און ער כאפט אים אן ביי די האנט און פירט אים אריין אינעם דזשים. און ס'איז דארט געגאנגען א געקוואקעכץ מיט א באל, א באל פאוער, ס'איז געפלויגן, געקומען, ס'איז א מחיה. בקיצור, פרעגט דער טשעכטשקעוויצער רב דעם רב שרגא פאר וואס, זאג מיר, דאס איז ביטול תורה, ביטול תורה, וואס? ס'איז א הויכע קדושה, הא? על כל פנים, אבער אפילו פאר די ליטווישע, צו די אשכנזישע וואס זאגן עס נישט, וויבאלד. די תפילת מנחה ווערט אנגערופן קטורת, איז אפילו ווען מען זאגט נישט קיין קטורת, דאס איז דער קטורת, און אפשר וועגן דעם איז עס קטורת ווייל ס'איז אזוי הייליג, א מענטש אינמיטן די ארבעט און געבט זיך אוועק פארן אייבערשטן, שחרית שטייט ער אויף, ער שטייט ער אויף צען מינוט פריער ער זאל קענען דאווענען מעריב. מען גייט א צען מינוט שפעטער שלאפן, אבער אינמיטן טאג אוועקצוגעבן פארן אייבערשטן, דאס הייסט אזוי א תענית הראב"ד, דער ראב"ד זאגט אז מען קען דאך היינט נישט האבן די תעניתים, נו וואס וועט זיין מיט תשובה, זאגט ער אינמיטן עסן הער אויף, כ'האב כ'האב שוין גענוג וויפיל איך דארף, און דאס הייסט א תענית הראב"ד, על כל פנים מען גיבט אוועק פארן אייבערשטן א שטיקל צייט, יעצט דער זוהר הקדוש זאגט ווייטער אויכעט פארוואס מען דארף דווקא מנחה, זאגט דער זוהר הקדוש ווייל ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן,

דעם זאגט די גמרא, מסכת ברכות דף ו עמוד ב', לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, ער זאל מכוון זיין בתפילת המנחה, זאגט דער זוהר אז ביי די תפילה דארף מען מער מכוון זיין ווי ביי די אלע תפילות, די לשון הזוהר איז בכולהו צלותא בעי בר נש לכוונא דעתא, ביי יעדע תפילה דארף מען מכוון זיין, וואס זאגט ער אבער בהאי צלותא יתיר מכולהו, ביי מנחה דארף מען נאך מער פון אלעם. בגין דדינא שריא בעולם, ווייל ס'איז דא דינים, און אויף די צייט האט יצחק אבינו געמאכט דעם תיקון פון מנחה, יצחק איז דאך געווען גבורה, און יצחק איז געווען מידת הדין, און מיט דעם קען מען דאס אפשטילן, אזוי זאגט דער זוהר. קומט אויס אז די סגולה פון מנחה איז אז מען זאל מבטל זיין די דינים קשים, מבטל זיין די נישט נאר פון די וועלט נאר פון יעדן מענטש, און נגזר געווארן דינים קשים, יעדע זאך וואס ס'געשעט, זאל מען וויסן דאס איז גזירות און מען וואלט געקענט דאס אויספועל'ן, ר' משה פיינשטיין איז אמאל געשטאנען אין שפיטאל פאר ער איז אריין געגאנגען צו באקומען צו האבן עפעס אפערעישן, האט ער געגעבן א קרעכץ צו זיינע נאנטע מענטשן, קינדערלעך טייערע, ראש השנה האט דאס דער אייבישטער אויפגעשריבן, נאך אן ערליך קאפיטל תהלים אבער א ערליכע בקשה פון אייבישטן וואלט מען דאס געקענט מונע זיין.

און אויך ביי אליהו הנביא שטייט בריתי היתה אתו החיים והשלום, דאס זאגט מען ביי די הרחמנ'ס ביים בענטשן אויך ביי ברית, אבער דאס איז א פסוק אין מלאכי קאפיטל ב' פסוק ה', און דאס איז ביידע די זעלבע זאך, פנחס וואס ער האט מציל געווען דעם כח הראיה אז ער זאל זען גוט ער זאל קענען מתקן זיין, די זעלבע דאס איז אליהו הנביא. און אזוי ווי ביי פנחס'ן שטייט אז ותעצר המגיפה, די זעלבע ביי אליהו הנביא, ער האט געמאכט דעם גרויסן קידוש השם, איז אראפגעגאנגען אלע דינים פון כלל ישראל. מען קען נאך צולייגן, כ'האב אמאל געלערנט אין וויזשניץ האט מען געזאגט גמטריאות, פנחס אליהו איז צוויי מאל עין.

אז די צוויי ענינים פון חודש תמוז איז כנגד עין ימין, חודש אב איז כנגד עין שמאל, ס'איז דא גוטס און שלעכטס, ס'קען זיין ראיה פאר גוטס און פאר שלעכטס, און די בני יששכר זאגט נאך צו אין מסכת תענית דף כד עמוד א' שטייט כלה שעיניה יפות, א כלה וואס איר אויגן זענען שיין, זי האט שיינע אויגן, אין כל גופה צריך בדיקה, דארף זי נישט קיין בדיקה, זי איז ערליך. דא אסאך טייטשן שעיניה ווי עס קוקט אויף איר סקול סקול ווי זי גייט די שטוב פון ווי זי קומט אבער על כל פנים דאס איז אויכעט א פשט אבער איך וויל נאר זאגן שעיניה צו ר ק כל כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה דאס מיינט מען א מענטש היט אפ גוט אויף די אויגן אין די צוויי חדשים און ער איז נישט פוגם איז א גאנץ יאר וועט ער נישט צוקומען צו קיין נסיונות, ווייל דאס איז דער תיקון איז יעצט די אויגן, און ביי די אויגן הייבט זיך אן אלע עבירות, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז דאס זאל זיין דא אזוי זומער און הייס, און מען זאל גיין די גויטעס גייען נישט אנגעטון בצניעות, און אידישע ווייבלעך אויך נישט, אסאך מאל, און מען האט נאך אויך געמאכט נאך א זאך אז מען זאל פארן אין קאנטרי, און יעדער זאל זיך קענען נעבעך, זי זאל זינדיגן דארט, ער זאל זינדיגן דא, מורא'דיגע צרות. מען זיצט אין די קאנטריס, מען זעצט זיך צוזאם, איך מיט זיין ווייב, יענער מיט יענעם'ס ווייב, מען האט א רינג און מען רעדט און מען טוט און מען געבט קידוש און מען שיכור'ט, ס'איז ביטער. עניוועי, דעיס איז די עיקר פון די שמירה פון א גאנץ יאר, די צוויי חדשים. זאגט די אר"י הקדוש אז כלה שעיניה יפות אז די צוויי חדשים זענען גוט, איז אין כל גופה צריכה בדיקה, דארף ער א גאנץ יאר זיך נישט זארגן אויף צו זינדיגן ווייל. דער אייבערשטער וועט אים אפהיטן יעצט ביים חורבן שטייט. עיני עיני ירדה מים. ביידע אויגן פון דיי סיי די גוטע סיי די שלעכטע קוק איך צו אלעס איז נעבעך געווען אין דר'ערד אזוי שטייט אין איכה קפיטל א' פסוק טז און אויף די צוויי עניינים דארף מען יעצט מתקן זיין דורך חודש תמוז און אב און דער אייבערשטער וועט אונז שיקן פנחס אליהו, אז דאס זענען צוויי מאל עין, האב איך שוין פריער געזאגט. און ממילא דארף מען זייער שטארק דאווענען מנחה מיט כוונה, מיט דעם וועט מען מתקן זיין די דינא קשיא וואס רוהט אויף די וועלט. האב איך וועגן דעם אביסל מאריך געווען דעריבער, ווייל איך ווייס פון אסאך מענטשן וואס האבן מיר פארציילט אז זיי קומען אהיים, זיי גייען נישט גראד אין שול, זיי גייען גראד אהיים, און די ווייב דערמאנט זיך נישט אז מען דארף שוין גיין דאווענען מנחה, ס'איז דא א גרויסע נעגלידזשענס אינעם ענין פון מנחה. און דאס איז ממש די אינשורענס וואס א מענטש האט אז ס'זאל אים גיין ווי מען זאגט גוט, אז די אלע דינים זאלן זיך אפטון פון אים. וועגן דעם האב איך אביסל מאריך געווען אין דעם אז מען זאל ווי מען זאגט שטארק אינזין האבן דעם ענין פון מנחה. געהאט נאך מען פארט אויף וועקעישן, מען פארט דא און דארט, פלוצלינג זעט מען זיך אוי איך האב געדרייווט ס'איז שוין אזוי שפעט כ'האב פארגעסן מנחה מנחה. וואוי סיי, קיפ איט אין מיינד, ס'איז זייער זייער וויכטיג. עטס ווייסט זיך מיין מיינונג וועגן פארן אויף אומאן, אז ס'איז איין שטיק זנות באד. ס'איז דא אפאר וואס זיי פארן ערנסט, אבער די וואלטן געדאווענט דא אין א שול אויך ערנסט, און ס'איז דא וואס זיי פארן מאכן א חוויה, א לעבן. ס'איז דא איינער האט ארויף געלייגט פון איינע פון די רבנים, ער הייסט ראביי מזרחי, ער האט זיין מיינונג אויף ברסלב, איך לייג עס ארויף ווייל מען גרייט זיך דאך שוין צו צו ראש השנה, מען מיינט דאך שוין אז דאס איז א חלק פון די עשרת הדברות, דער רבי דער סאטמאר רב האט אמאל געזאגט, דער הייליגער ראפשיצער רב, מען זאגט נאך אז ער האט געזאגט ער ווייסט. ווען מען זאל וויסן ווי גרויס ס'איז צו שלאפן ערב שבת, וואלט מען זיך געוואונדערט פארוואס ס'שטייט נישט אין די עשרת הדברות, האט דער רבי געזאגט א פעפער האט עס אויסגעטראפן. נאך א מעשה מיטן הייליגן רבי הערשל זידיטשויבער, האט אמאל פארגעסן זיין מאמע'ס יארצייט, האט די מאמע געקומען אין חלום זאגנדיג די משניות בין איך דיר מוחל, דעם קדיש בין איך דיר מוחל, דאס דאווענען בין איך דיר מוחל, דער לחיים בין איך דיר נישט מוחל. האט דער רבי געזאגט, א שיכור האט עס אויסגעטראפן. אדער אנדערע האבן געזאגט אז אמאל ווען מען האט געגעבן יענעם א טרינק ברוינפן האט ער זיך געקענט מיט דעם האלטן א גאנצן טאג. נישט קיין חילוק וויאזוי די מעשה זאל זיין. כ'וויל ענק ארויפלייגן דעם ראביי מזרחי, און כ'וויל עטס זאלטס עס הערן. ער האלט אויך אזוי. כן. שמעתי רק שהרב לא בעד לנסוע לאומן בראש השנה. כן. מה דעת הרב באמת על העניין הזה? מי שרוצה לנסוע לאומן בראש השנה, שייסע, אני לא שוטר שלו.

אני הולך לפי מה שכתוב בתורה ובדברי גדולי ישראל, זהו. יעצט, דער עולם קאלט מיך משמרת הפיפיק פון קרית יואל, איך ווייס וויאזוי זיי רופן זיך, זיי זאגן דעט יו אר די מען, יו מעיד די דזשאב, דו האסט געמאכט אזא דזשאב, אונז וואלט מיר קיינמאל נישט געגלייבט איר וועט מצליח זיין, אונז האט מען אייך געהאלטן פאר א משוגענע, היינט האלט מען ווייטער איר זענט משוגע אבער פארפאלן, יו דיד די דזשאב, איז למעשה יעצט איז געווען דא דער לאנדאו, ער דארט א מגיד שיעור, און ער האט געשלאגן, ער האט געשלאגן א בחור, איך האב עס גראד אריינגעשיקט איבערנאכט,

און וואס איך האלט דערצו. ער וויל וויסן צו איך האלט דערפון צו נישט. זאג איך, לאמיך דיר זאגן. איך האב אויסגעלערנט דעם עולם אז מען האט היינט נישט מורא פאר קיינעם. דוד עקלשטיין איז ארויס, דוד עקלשטיין איז אריין, מען האט היינט נישט מורא. ער וועט רעדן נעסטי צו פרויען גייט מען גראד אלעס רעקארדן, עס גייט צוקומען צו די עף בי איי די סעים דעי. און צו די צייטונג. יעצט האט מען היינט נישט קיין מורא פאר ענק, יעצט האט מען זיך אויסגעלערנט פון ענק. זיי האבן זיך אויסגעלערנט איף יו דאונט פייט פאר יור רייטס יור נאט גאנא געט עני פלעיס, און ממילא קענסטו שוין צוריק נעמען דוד עקנשטיין מיט שמעקנשטיין, עס וועט ענק שוין גארנישט העלפן, עטס האטס אונז אויסגעלערנט אז אונז מוז מיר זיך שלאגן פאר אונזערע רעכטן, און דעם זעלבן טאג וואס ער וועט רעדן מנבלות עס וועט ווערן ריקארדעד גייט עס אריין צו די גאווערמענט, דעטס איט, וויר נאט גאנא סטענד פאר דיס גארביטש ענימאר, קענסט אויב שוין, זיי טענה'ן זיי מוזן אים צוריק נעמען ווייל דער עולם איז צו צולאזט, דער עולם איז צו צולאזט ווייל אונז האבן מיר זיי אויסגעלערנט צו זיין צו צולאזט. אונז האבן אונז אויסגעלערנט מען דארף פאר קיינעם נישט מורא האבן, אונז זעמיר בירגער פון ניו יארק סטעיט און פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע און אונז האמיר גארנישט מיט אהרן און זיין מלך מיט די גאנצע באלאוני מיט די גאנצע רעזשים, דאס איז נאר געווען גוט ווען דער עולם האט נאכנישט געכאפט וואס דא גייט פאר, אונז האמיר עס געכאפט און אונז גיימיר ענק שטעלן אויפן פלאץ. האב איך געזאגט קענסט שוין נעמען עקלשטיין מיט שמעקלשטיין ס'וועט אייך שוין גארנישט העלפן, דער עולם האט פארלוירן די רעספעקט פאר ענק ווייל עטס זענטס די גרעסטע מנוולים מיט די גרעסטע חזירים. און נאכדעם זאגן זיי, זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט מיר א גאנצן שמועס, אז ר' אהרן וויל ווערן צוריק שטרענג און ער וויל אהער און דוד עקלשטיין, זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, זאג ר' אהרן אין מיין נאמען, איך האב פאר אים א גרויסן מעסעדזש, אויב ער וויל נישט, ער האט געזאגט יעצט א גאנצע מעשה, מען זאל נישט גיין מיט א סנוד, מיט א שמוד, ער זאל אויפהערן צו געבן דעם עולם קורסעס וואס צו טון, קודם כל אז ער רעדט פון א סנוד מען זאל יא גיין צו נישט גיין, האט ער געדארפט אריינברענגען א סנוד אין בית מדרש, און ער האט עס געדארפט ווען אנטרייען און ווייזן פארן עולם וואס דאס איז א סנוד, רוב עולם ווייסט נישט וואס דאס איז א סנוד, סאו וואס האסטו צו רעדן דא, מיסטיקל האסטו צו רעדן? נאכדעם זאלסטו דיך אויסלערנען איין זאך, דער עולם האלט זיך נישט ביים אפשערן און יו גאנא פעיס ריאליטי. ווייל טאמער וועסטו נישט פעיסן ריאליטי גיי איך דיר דערציילן א מעשה. ס'דא היינט וואס איך קען, אויף מיין ליסטע האב איך בערך דרײַ הונדערט ביז פֿיר הונדערט אינגעלייט וואס זיי האלטן זיך ביים מאכן אן אייגענע תלמוד תורה, אן קיין שום רעסטריקשענס, מיט א פלעטבושער תחת, מען מעג גיין מיט א סנוד און פארטיג. דו גייסט עס אזוי שטארק מוזן אראפשלינגען אין קרית יואל אז דו האסט נאך אזאנס נישט געהערט. ווייל ביז ווי לאנג אונז האמער אלע געוואלט זיין פרום און ערליך, זעמער אלע געווען פרום און ערליך, אבער האמער געוואויר געווארן אז די רבנים זענען די גרעסטע נואפים מיט די גרעסטע חזירים און דעי געט עוועי וויט איט, העי, סאו זאגט דער עולם אויב אזוי ווילן מיר אונז אויך נישט וויסן פון גארנישט, אז עטס מעגטס מעגן מיר אונז אויך, און דאס וויל איך ענק זאגן, זאגט פאר דעם אהרן'ען אז ער האט פארלוירן, די מלחמה איז פאריבער, ער גייט נישט מער קענען שלאגן קיינעם, און מען גייט אנהייבן ארויסצואווארפן, נאכאמאל גייט יעדן טאג קומען די פאליס. נישט די פאליס, גייט קומען די fbi, איך האב זיי שוין געזאגט, איך האב זיי געזאגט ווי וויל ניד יור העלפ ביקאוז דיס פיפל אר טרייאינג טו דיקטעיט אגען ענד טו מעיק אן איראן רעזשים אווער דער. ניין ס'וועט נישט גיין מער, אונז האלט מיר זיך נישט ביים לאזן, אונז זעמיר פייטן מיט דעם. און אהרן זאל זיך אויסלערנען איין זאך, ער זאל ווייניגער נאכקוקן די פרויען, ער זאל נישט האבן די פרויען אין מיינד און ער זאל נישט רעדן כסדר פון די פרויען, און ער זאל זיך אפלאזען פון די אלע זאכען, יעדער זאל טוהן וויפיל ער וויל און וויפיל ער וויל נישט זאל ער נישט טוהן, מען קען נישט מער פרעשערן דעם ציבור, דעס זאלט עטס געדענקען, איטס נאט גאנא ווארק, און איך האב אים געשיקט דעם מעסעדזש קלאר מיט איינער וואס ער האט עס אים איבער געגעבן. איטס נאט גאנא וועסט אריינעמען דוד עקשטיין און וואס העט ער טוהן? ער האט אריין צו רעדן מיט א פלעטבושער תחת מיט א פרוי? העי, טראסט מי, ער גייט אין דזשעיל, הי איז גאנא גאו טו דזשעיל פאר הערעסינג ווימען, אונז גיימיר זיך נישט לאזן, עזריאל גליק'ס זון דער שייגעץ, פאטשקעט מיט פרויען א גאנצן טאג ווייל ער האט א קליידער געשעפט, און אונז טאר מען נישט האבן א פלעטבושער תחת, וואטעווער דעט מיענס, איי דאנט קעיר, נא נא נא איטס נאט גאנא ווארק ענימאר, אהרן די טעג פון סאקמער איז פאריבער, די טעג פון ענקער פעיק פאוני פראוד איז געשטארבן, און יעצט גייט זיין א נארמאלע רעזשים מיט א נארמאלע אויפירעכץ און יעדער עט טוהן וויפיל ער עט וועלן, און אפילו דעס די. טעלעפאונס גייט אויכעט אונטערגיין, איך זאג דיר עס גייט אונטערגיין, עטס האטס נישט קיין שום רעכט אפצושטעלן יענעמס, ס'איז די ערשטע אמענדמענט אז מ'קען זיך נישט אריינמישן אין יענעמס קאמיוניקעישאנס, ס'איז געווען איינער ער רופט זיך סאלאמאן דער ארבעט דארטן ביי די קאמיוניקעישאנס ער איז די. ער איז אשכנזי, ער איז די ברודער פון דעם חזיר דער וואס האט אפגע'חזיר'ט דא ביי אונז בחורים, און היינט איז ער געווארן א רעבע. עניוועי, איז איך האב דאך מיין האטליין האט געאפערעיט פון די מידוועסט, איז ער געגאנגען האט ער געקאלט יענע קאמפעני אז ס'גייט זיין גרויסע לאוסוטס, געגאנגען יענער האט עס צוגעמאכט, איך זעה אז ס'איז צוגעמאכט, פרעג איך אים וואס איז דאס, זאגט ער איינער סאלאמאן האט אים אפגעקאלט, זאג איך אים ליסען דיס איז א פעדערל קריים וואט יו דואינג, ביקאוז דאס איז עף סי סי, פעדערל קאמיוניקעישאנס, זאלסט וויסן אז דו לייגסט נישט צוריק מיין האטליין אין פייוו מינוטס, יו גאנא גאו טו דזשעיל, די עף בי איי וויל בי עפטער יו, האט ער זיך אנטשולדיגט און האט עס צוריק געלייגט. אונז דערמאנט דאס וואס מען האט אים גארנישט צוריק געטון איז ווייל דער עולם האט נישט געוואוסט ווי וואס ווער, מען האט נישט געקענט די לאוס, מען האט נישט געוואוסט ווי אזוי מען שלאגט זיך צוריק מיט חזירים, ער גייט זאגן פאר א פרוי איר האט א פלעטבושער תחת גייט ער גיין אין דזשעיל, ווארט שוין צו, ווייל דאס אלעס האבן מיר אונז שוין איבערגעגעבן, איך אליינס האב עס איבערגעגעבן סיי פאר די עף בי איי און איך האב עס איבערגעגעבן.

ער זאגט אז ס'איז געווען דער באקאנטער אין סיגוט איז געווען דער ראש הקהל איז געווען א גרויסער מענטש ר' משה אריה ער איז געווען א בעל רוח הקודש אויך זאגט מען אויף אים גרויסע זאכן און ער פלעגט א גאנצן טאג זיין פארנומען טון טובות פאר אידן זיי ארויסנעמען פון די משפטים און די מיני זאכן די גרעניצן האט זיך געשווערצט עניוועי, וואס איז געווען איז אז דער איד, געווען אמאל ערב יום כיפור, ר' אהרן האט עס פארציילט, ערב יום כיפור, און דער איד האט זיך אנגעברענגט א גאנצן טאג מיט אן אנדערן איד, ער האט נישט געדאוונט געהעריג מנחה מיט מנין, די סעודה המפסקת איז נישט געווען וואס דארף צו זיין, ער איז שוין ממש פארן זמן, די לעצטע פאר מינוט האט מען דעם איד באפרייט און ער איז געקומען אין שול. געקומען א טאג נאך יום כיפור איז דער ר' משה ארי' אריין צום קדושת יום טוב און ער האט אים געזאגט, רבי קוק אהער וואס פאר א גורל איך האב, כ'האב נישט געקענט געהעריג דאווענען, כ'האב נישט געקענט מיך געהעריג צוגרייטן און דער גרויסער מנחה וואס מען זאגט ערב יום כיפור, האב איך נישט געקענט געהעריג דאווענען ווייל איך בין געווען טרוד מיט א איד, און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, האט אים דער קדושת יום טוב געזאגט, אדער דער ייטב לב, איך געדענק שוין נישט, האט ער אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, ר' משה אריה, איך האב יא געדאוונט מנחה מיט כוונה, און איך האב מיך געקלאפט על חטא, און איך האב מיך געוואשן א סעודה מפסקת, און איך האב אלעס געטון וואס דו האסט פארפעלט. זאגט ער קוק מיך אן, וואלסט דיך געוואלט טוישן מיט מיר? איך טויש מיך מיט דיר ווען דו ווילסט, דו האסט דאך געראטעוועט א איד. דאס זעלבע זאגן זיי מיר, הער שוין אויף צו רעדן וועגן דיין דאווענען, דיין נישט דאווענען, דיין יא דאווענען, קיינער נישט אינטערעסירט צו הערן וואס דו האסט צו זאגן, דו ראטעוועסט דעם דור, דו האסט געראטעוועט אזויפיל הונדערטער און הונדערטער קינדער, עס האט מיר געזאגט איינער, אין א מקווה וואו ער גייט פלעגן זיין הונדערטער קינדער זיך ווייקן פרייטאג, היינט ווען ער דארף האבן פאר א רפואה א קינד, ס'איז נישט דא, שוין נישט דא מער. מען האט אויפגעהערט צו לאזן קינדער גיין אין מקווה, און מען טוט אלע מיני תקנות וואס מען קען נאר, מען זאל וואטשן אויף די קינדער פארנדיג אין קעמפ, יעדער האט געמאכט אזאלכע בראשורס, איבעראל איז געשטאנען אז מען זאל רעדן צו די קינדער, און ס'איז געשטאנען גאנץ גרעפיק אויך, עס איז נישט געשטאנען די ווארט פיפיק ווייל דו וועסט נישט פארשטיין ווען מ'זאגט פיפיק צו מ'זאגט א וועדזשיינע, מער ווי דו וועסט פארשטיין מ'זאגט דער אות ברית קודש. אבער פארן קינד איז מען מסביר פונקטליך דארט וואו דו גייסט קטנ'ען די פלייש וואס דו שלעפסט ארויס, כ'האב עס געזען ס'איז זייער שיין גראדע, מ'איז מוראדיג געווארן אפ טו דעיט יעדער רעדט און יעדער זאגט און יעדער זאגט היינט ער זאגט מיר די גאנצע משמרת הצניעות אין קרית יואל זאגט ער אה ס'איז פארפאלן קענסט זאגן וואס דו ווילסט אויף דעם ר' נחום הי מעיד די דזשאב און דאס איז וואס ס'איז זייער גוט צו וויסן ווייל ברוך השם אונז האלטן מיר ביים טיר ווייטער יעצט גייען מיר אריין אין די מלחמה פון דראגס. עס גייט אויך קאסטן ס'הייסט, די מלחמה ביז יעצט האט געקאסט איבער הונדערט טויזענט דאלער פון מיין טאש פאר מיר, יעצט גייט אריין די דראג סיטועשן, עס גייט אויך קאסטן געלט, און דעמאלטס ביסטו מער ווי הונדערט טויזענט, עס וועט נישט זיין פארראכטן אין פינעף יאר אזוי ווי די מלחמה, ווייל די דראגס דאס איז אן עווער לעסטינג מישען, מען זאל זיך ארום שלאגן ווייל עס איז דאך היינט שוין ליגעל, סאו איך וויל אויך זאגן פארן עולם, שיקסט ארויס דיין קינד אין קעמפ, אויב דו האסט אים שוין געשיקט, זאלסט אמאל קאלן זאלסט אים מודיע זיין דראגס דראגס דראגס, זאלסט רעדן וועגן דראגס און רעדן וועגן סעקס און רעדן וועגן משכב זכור און רעדן וועגן עלטערע בחורים זאלן זיך נישט דרייען מיט יונגערערע בחורים און אזוי ווייטער. יעצט איך האב אזוי מסביר געווען אז נישט דוד עקשטיין האט געמאכט די זאך ווייל מען האט פאר אים מורא געהאט ווייל ער איז עפעס א טיער, ס'איז געווען פשוט ס'זענען טעראריסטן. האט א איד אמאל געזאגט, א רבי האט אים געשאלטן מיט נישט מוציא שנאתו זיין, האט אים יענער, ער איז געלאפן צו זיין רבי'ן, האט ער געזאגט, דו קענסט א גאנץ יאר ווייטער וואוינען אינדערהיים נאר דעם לעצטן טאג ווען ס'וועט דורכגיין א יאר זאלסטו אוועקפארן פון שטאט, ווייל טאמער האסטו יא מוציא שנאתו זיין און די חסידים קומען דיך הרג'ענען, זאלסטו וואטשן דאס. זאלסט דעמאלטס נישט דארט זיין. איז די זעלבע דא אויכעט. פארשטייסט? מ'האט מורא געהאט פאר די רוצחים. מען האט נישט קיין מורא געהאט, איך האב דען מורא געהאט פאר א חרם? איך האב עפעס מורא פאר זיי? זיי האבן מיך נישט גערופן, עס איז נישט קיין חרם, איך האב נאר מורא געהאט ווייל זיי זענען רוצחים, אויף דעם האט מען געמוזט זיך צוריקשלאגן, מען האט געמוזט ווייזן אונז האמיר אויך נישט קיין מורא, וואס דו קענסט קען מיר אונז אויך, און ממילא איז געבליבן א סטענדסטיל פון ביידע זייטן, עניוועי, און די קינדער באקומען די מעסעדזש און די עלטערן באקומען די מעסעדזש. ס'איז נאך דא היר ענד דער איינער קאלטשור וועסט נישט ארויסגיין אין גיהנום נאר אריינגיין, האב איך זיי דערציילט אז רבי נחמן פון ברסלב האט געהאט אן אייניקל וואס האט געוואוינט אין קלויז, ער האט געהאט אפאר מיידלעך און דארט איז געווען א מקווה און מ'האט געקענט אריינקוקן פון זיין הויז אין בעיסמענט האט מען געקענט אריינקוקן אין די מקווה, מענטשן זענען דאך געווען דארט נישט אנגעטון געהעריג. בקיצור ס'איז געקומען אפאר ברסלב'ע חסידים זיי האבן עם ארויסגעווארפן האט ער געשריגן מיין זיידע איז דער ר' נחמן ער וועט ענק נישט אריין לאזן אין גן עדן ער וועט שטיין ביים טיר פון גיהנום האבן זיי עם געזאגט דאס איז טאקע זייער א פיינע זאך נאר דו ווייסט נאך נישט ווער ס'וועט דארטן שטיין ס'מוז נישט זיין ר' נחמן וועט דארט שטיין פארשטייסט דאונט העוו הייי האופס די זעלבע דא אויכעט ווער יעדער עסט נישט אריינגיין עסט יא אריינגיין ליסן איי דאונט קעיר כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז געווען די צייט אין די ערשטע וועלט קריג. געווען א רב וואס האט געמאכט א קיצור פון די אלע תשובות פון תקנות עגונות פון נודע ביהודה און פון אנדערע און ער האט געגעבן אזא קיצור ווי אזוי מען זאל זיך פירן און יעצט נאך די צווייטע וועלט מלחמה האבן די רבנים גענוצט דעם ספר און זיי האבן אויך געוואלט מתיר זיין די עגונות ווייל ס'איז געווען טויזענטער און טויזענטער עגונות. און ס'איז געווען פארמישט קראסנער רב, שאפראן רב, אלע עלטערע רבנים וואס זיי האבן געטון אין די ענינים אין הוראה, ס'איז געווען דער טאשעווער רב איז געווען פארמישט, ס'איז געווען פארמישט ר' פישעלע הערשקאוויטש, איך האב געטראפן אין די בעזעם שטיבל פון אונגארן אין די גרויסע בעזעם די ה ד ד בקיצור דארטן אין די גרויסע שול איז דארטן דא א אין די זייט א בעזעם שטיבל מיט אלעם האב איך דארטן געטראפן אין די הונדערטער וואס זיי מתיר געווען עגונות, איך האב געזען אויף זייער אסאך איז געווען אונטערגעשריבן ר' פישעלע הערשקאוויטש מיט דעם פריערדיגן טאשער רב משולם פייש, מען האט גענוצט די רבנים ווער ס'האט נאר עפעס געקענט און מען האט געוואלט ארויס שטעלן די אידישע טעכטער זאלן קענען צוריק בויען כלל ישראל, דער ווייצען רב האט געארבעט, יעדער האט געארבעט, יעצט איז געווען איין רב וואס מען האט געוואלט ער זאל אויך מיט ארבעטן, האט ער געזאגט פון א קיצור קען איך פסק'ענען אזאלעכע שווערע שאלות, האט ער געזאגט דעמאלטס דער. קראסנער רב אים, וואס עט זיין איר'ט קומען אויף יענע וועלט און מען עט אייך ווייזן, איר האט זיך טועה געווען מיט איין עגונה, זי איז געווען אן אשת איש, האט ער געזאגט אזוי? זאגט ער אים, וואס העט זיין, העט דער אייבערשטער מיר זאגן, איך גיי דיך שיקן אין גיהנום, האסט מכשיל געווען א אידישע טאכטער מיט איז מיט מיט אשת איש, העל איך זאגן דעם אייבערשטן, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, ברענג מיר מיין שטריימל, מיט מיין בעקיטשע, מיט מיין גארטל, און איך העל אריין גיין בשמחה רבה אין גיהנום, אבי איך האב געקענט מציל זיין רוב כלל ישראל. בעת איך וויל יא גיין און גיין אויף א מיש און וויל פעי די אלע שטותים האבן מיר שוין געענדיגט הערטס אויף מיט די זאכן איך וויל עס שוין אפילו נישט הערן שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך וויל זאגן דעם עולם אז די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז א קליינע מלחמה לעומת די מלחמה קעגן דראגס. יעדער מוז צוהעלפן, אין יעדן הויז מוז מען רעדן, ווען מ'הייבט אן שלום עליכם מלאכי השרת. פארדעם דארף מען רעדן פון די קינדער וועגן דראגס, און מען דארף זאגן די קינדער אויב דו ביסט אויף דראגס מאך קידוש אויף גרעיפ דזשוס, מען דארף בכלל נישט האבן קיין וויין ווייל דעמאלטס וועט מען זען ווער ס'איז אויף דראגס און ווער נישט, מען דארף נישט קיין וויין. און איך בעט דעם עולם אז יעדער זאל קאאפערירן, איך רעד צו ישיבות, תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס, יעדער איז מסכים צו טון וואס מען קען, ווייל כ'ווייס נישט צו עטס האט געהערט אין לאנדאן איז שוין דא תלמוד תורה געטער וואס גייען אפשפארן ווייל זיי האבן זיך געטשעפעט מיט די גאנצע צייט מיטן סיסטעם יעדער געווארן א חכם צו זיין קלוגער פון די גאווערמענט ס'איז נאר אזוי לאנג זיין קלוגער ווען ס'איז נישט דא א רעזיסטענס קעגן דעם אונז שטיי מיר פעסט און מ'פייט מיר אז דאס אלעס מוז ארויסקומען. אונז וויל מיר מער נישט קיין סודות, אונז וויל מיר מער נישט אז מ'זאל נישט, מ'זאל דאס נישט און מ'זאל יענץ נישט, ס'איז געענדיגט די אלע באלאני, אונז וויל מיר דאס מער נישט האבן, און ממילא וועט עטס ענק מוזן אויסלערנען, עווענטשעלי יו וויל העוו טו אנדערסטענד אז אונז זעמיר נארמאלע מענטשן, אונז קומען נישט פון מאראמאראש, פון סיגעט און פון וואו, וואס. וואלף גענוט האט געזאגט אז זענען געווען אזאלעכע ליגענערס אז ווען כ'וואלט נישט דארט געוואוינט וואלט איך געזאגט ס'איז נישט געווען אזא שטאט אפילו. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא דער וויזשניצער רב האט איבערגעלאזט דארט אכט רעבעס, נישט קיין חילוק, אפאר זענען אזאלעכע לאו לייפס אז ס'וואלט נישט געטארט זיין אפילו א רעבע אפילו א קוימען קערער טארן זיי נישט זיין. וואס סרול האגער המצרי דאך א חיה א חזיר א נואף. עניוועי, און נאכדעם האט ער דעם אנדערן לעזער וואלף. שטעל דיר פאר, לעזער וואלף איז געווען וויליג צו קומען טעסטיפייען אז איינער האט געבעטן, כ'וועל נישט זאגן יענעמ'ס נאמען ווייל יענער נישט אינוואלווד, אז ער האט געבעטן געלט פון ברוך מרדכי'ן, וואס דאס איז שקר גמור. האט ער אים געאפערט צוויי הונדערט אלפים, עס איז ארומגעגאנגען א בעג, ער האט עס נישט געוואלט נעמען. איז למעשה דער לעזער וואלף איז אזא אפגעפליקטער שייגעץ, מיין טאטע איז געווען נישט געזונט אין שפיטאל נישט מער געדאכט, און. זיין דאקטער דאקטער עיגעס איז געשטארבן, בין איך צוגעגאנגען און איך האב אים געזאגט. איך אליין בין נישט צוגעגאנגען ווייל איך האב געהאט רעספעקט פאר אים, כ'האב געהייסן איינער זאל צוגיין אים בעטן אז איך וויל ער זאל שאפן א דאקטער פאר מיין טאטע, מיין טאטע איז געווען אין מאונט סיני, איז כאטשיג ער איז א פעיראלד גיי, ער באקומט געלט ער טוט עס נישט לשם מצוה, באקומט נאך טיפס פון מענטשן אויך. האט ער געזאגט משה הערש ער זאל פגר'ן, פרעגט אים יענער פארוואס, זאגט ער ווייל ער קריגט זיך מיט מיין ברודער סרול, נחום זיין זון קריגט זיך מיט סרול, שטייסט דאס א האגער פארקניפטע פארביסענע דרעקישע משפחה האגער טווערסקי, איז למעשה יעצט איז דא אזוי, דער סקווערער האב איך ענק שוין געזאגט ער האט געמאכט א מיסטעיק ער האט אנגעזאגט סרול האגער זאל נישט קומען צו די שמחה, סרול האגער המצרי, זענען קיין איין פון די ברודער נישט געקומען. פילט ער זיך דאך אויסגעשפילט, איז ער געגאנגען און ער האט יעצט גערופן ער זאל קומען צו די בר מצוה, געמאכט א בר מצוה, איז געגאנגען דער שייגעץ דער לעזער וואלף און געשריבן א בריוו פארן סקווערער איז זיך מתנצל אז זיין ברודער האט נישט געוואוסט אז מען בויעט דארט הייזער שלא ברצונו, וועגן דעם איז ער געגאנגען צו יענעם קלאפן א מזוזה, ווען ער ווייסט דעם וואלט ער עס נישט געטון, דאס איז דאך אזא שקר און בלאף, ס'איז איין שטיק שקר. שוין לאנג געזאגט, דער שר השקר קען זיך לערנען ביי דוד טווערסקי און ביי די האגער פעמילי שקר, און ממילא הייסט עס אז כאילו ס'גלייכט אויס דעם גאנצען מצב. א באנטש אוו שקרנים, כ'האב הנאה גראדע. וויבאלד זיי ארבעטן אינאיינעם און ס'דא צווישן זיי נואפים מיט שקרנים מיט גזלנים, העט עס עניוועי נישט האבן קיין גרויסן קיום. ס'העט אויסזעהן אזוי ווי מענדל אין ארץ ישראל. ער צעפאלט נעבעך ווי א משוגענער, ער רעדט ווי א בסקיסער רעדט ער. יא, ער ברענגט אונטער גאנץ וויזשניץ.

בעיר ווילימסבורג אז מען מאכט די גאווערמענט מאכט די בית די ספרים צו אריינצוגעבן אין אונזער בית חינוך און מען לערנט נישט דארטן בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ פסק'נט ר' חזקל רוט אז מען טאר דאס נישט צולאזן און אפילו מען מוז ארויסגיין און מען זאל נעמען קיין געלט מוז מען עס אויך טון. דעמאלטס ווען מ'האט געדארפט מוחה זיין אין קרית יואל פארן סקול דיסטריקט און די מזוזות, איז איינע פון די ערליכסטע רבנים וואס האט מוחה געווען איז געווען הרב הצדיק ר' חזקל רוט דער קארלסבורגער רב. ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן איז קוים געווען פיקטשערס ביי א חתונה. נאכדעם איז געווארן די רייכע חברה האבן אנגעהויבן צו מאכן ווידיאוס. געדענק איך איינע פון אונזערע חברים זיין טאטע איז געווען זייער רייך. בקיצור. ער האט געהאט ווידעא ביי די חתונה. שפעטער האט זיך ליידער געמאכט אז ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט דער שידוך און זיי האבן זיך נעבעך גע'גט. שוין. בקיצור האב איך אים אמאל געפרעגט נו וואס טוסטו יעצט מיט די טייערע ווידעאס וואס דו האסט? זאגט ער מיר אז וואס ער טוט איז אז ער שפילט עס ריווערס און ער זעהט ווי ער נעמט צוריק דאס רינגל פון די כלה. ווייסט? למעשה א רב קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר אז ער איז אויכעט פון די לא יצלח רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן. פרעגט מיך דער רב. און וואס קען איך יעצט טוהן? איך זעה דאך אויס ווי א משוגענער ביינאכט? צוריקצושפילן פארקערט די ווידיאו קען איך דאך נישט, דאס איז דאס איז סועסייד. פרעגט ער וואס ער זאל טוהן, זאג איך אים וואס דו זאלסט טוהן, שרייב נאכאמאל אונטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך האלט ענק אין איין מסביר זיין, אז ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז זעמער אונז אזאלכע בהמות אזוי צוריק געבליבן אז ס'איז אנבעליוועבל. נו, די עצה איז אז אונז זאלן רעדן דערפון ווען ס'קומט אונז. א נייע געדאנק, זאל מען רעדן. יעצט, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה וואס איינער האט מיך אנגערופן. מען האט אנגעטראגן א שידוך פאר זיין טאכטער. אנגעטראגן א שידוך. און דער בחור איז געקומען צו בעשאו, און מען האט זיך אראפגעזעצט, מען האט גערעדט, אלעס. בקיצור, דער טאטע האט נישט ליב געהאט דעם בחור, ווייל, אדער ווייל ער האט זיך געשטיצט די בארד, אדער פאר וואטעווער אדער ריזען, כ'ווייס נישט. קען זיין ער האט ערווארטעט עפעס מער אין דעם בחור, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. קיצור, דער בחור האט געהייסן א מיידל זאל אנקאלן דאס מיידל און רעדן מיט איר און פרעגן וואטס גאוינג אן, האט זי געזאגט הער אויס איך וויל דיך זייער, איי טינק יור א ספעשל נייס פערסאן, אבער מיין טאטע זאגט אז ער וועט זיך שעמען מיטן מחותן. שוין, בקיצור האט ער געהייסן דער מיידל אז זי זאל פרעגן פונקטליך וואס און ווען, און זי זאל אויכעט בעטן איר סעלפאון, די מיידל איז געווען מער ווי העפי צו געבן איר סעלפאון ביקאויז שי ריעלי לייקט די בוי, אבער אונז טוט מען דאך נישט קיין שידוכים ווייל. די קינדער זענען קאמפעטיבל, אונז טוט מען שידוכים ווייל אלע אנדערע זאכן ארום און ארום איז קאמפעטיבל, למשל ס'איז דא א קליפ אויף וואטסעפפ, קיצור א שדכן טראגט אן א שידוך, פרעגט ער קודם אויס וואסערע א קאר דרייווט ער, אה א bmw, אוי דאס איז פונקט גוט, און וואסערע א הויז און דאס און אלעס פרעגט ער אויס, נאכדעם פרעגט ער וואס האט איר יעצט אויף די רייע, זאגט ער א טאכטער, זאגט ער אה איך האב געוואלט אנטראגן א טאכטער, דאס איז דאך א משוגענע.

פון דעם מיידל, און ער האט זיך זייער היימיש געמאכט מיט איר, און זי האט אים געוואלט מיט אהין מיט אהין, און למעשה דער טאטע האלט עס נישט אויס, ס'איז געווארן פון דעם שידוך, כ'מיין אז דאס מיידל וויל דארפסטו דאך נישט מער, און דער טאטע האלט עס נישט אויס, און ער קאלט מיך אן און ער וויל וויסן וואס מען קען טון, זאג איך אז דו ביסט קלוג, טוסטו גארנישט, ווייל אויב גייסט דאס טון, גייסטו טון צוויי זאכן, קודם עס צושטערן פאר ביידע, זייער ווי מען זאגט פאנטאזיע אז דאס איז א שידוך פון הימל, און נאכדעם קען זיין ס'איז טאקע א שידוך, סאו פארוואס זאלסטו גיין עס צושטערן? זיי ווילן זיך, זאלן זיי חתונה האבן, דו דארפסט נעמען איינע וואס זי וויל דיך נישט? עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם, אפילו מען טוט עס שוין אויפן איידלסטן אופן, מען טראגט אן דורך א שדכן מיט א גאנצע זאך, און מען זעהט זיך, און.

צורייסן קינדער פון די עלטערנס הארץ. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא וואטסעפפס, און איך האב ארויף געלייגט אויף אסאך גרופס, אז מ'זאל זיך נישט ארום שפילן מיטן עולם מער, ווייל ס'איז דא בערך דריי אדער פיר הונדערט יונגעלייט וואס האלטן זיך ביים מאכן אן אייגענע תלמוד תורה, איך שריי דאך שוין לאנג מ'דארף זיך מאכן אן אייגענע תלמוד תורה, וואס האט עטס מה לנו ולבן עמרם, וואס האט עטס מיט אהרן און מיט די געלט גנבים, עניוועי. דאס זענען אבער יונגעלייט וואס ווילן זיך מאכן אן אייגענע תלמוד תורה אויפן פארקערטן וועג. א שוואכערערע תלמוד תורה, און איך האב ענק, איך האב געווארנט, איך האב אנגעקאלט די הנהלה, זאלטס וויסן, דער עולם איז נישט אינטערעסירט מער אין ענקער גארביטש, און עטס קענטס גארנישט טון, עטס קענען ארויסגעבן אפאר פאפירן, וואס דאס האב איך שוין אויסגעלערנט דעם עולם, פאר פאפירן האמער אונז נישט קיין מורא, ווייל וואס דו געסט ארויס א פאפיר, געסט נישט ארויס, עס נישט ארייננעמען אין די מוסדות, אונז ברויכמער ענק נישט, אזוי האלט מען טון יעצט. געהערט איז האב איך געוואלט זאגן אז כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף די וואטסעפפס קאלן מיך אפ עטליכע ערנסטע רבנים איך רעד שוין נישט פון ווייסטע אזאלעכע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיין חרם די וואס האבן געוואלט ווייזן אז זענען ערגעץ אראפ ניין טאקע ערנסטע רבנים און זיי זאגן ר' נחום זיי זענען הונדערט פראצענט גערעכט אונז האלטן מיט זיי ווייל למשל איינער איז אין מאנסי ער זאגט ס'איז דא אזא תלמוד תורה און אזא תלמוד תורה און נאך א פרומערע און נאך א פרומערע און נאך א פרומערע לאידך גיסא איז דא מיידל סקולס אויך דאס זעלבע. ס'איז דא זייער פרומע מיידל סקולס, און ס'איז דא מיידל סקולס וואס די מיידלעך קומען ממש אויף די מינימום וויפיל א אידישע טאכטער מעג גיין אויפגעדעקט. איז למעשה איז זאגט ער דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דאס צו מאכן איין חינוך פאר יעדן, דאס איז א גניבה און א גזילה פון די קינדער די חינוך, ווייל נישט יעדע טאטע קומען די קינדער אויפן זעלבן מדריגה, נישט ביי יעדן טאטן קומט מען איין פרייטאג צונאכטס און מ'איז זויער אזוי ווי א זויערע איגערקע. און מען קוקט נישט אויף די ווייב און מען הייבט אן שלום עליכם, אמאל האט ער נאך אנגעדענקט דעם טלית, ס'איז דא מענטשן זיי קומען אהיים העפי גאו לאקי, אה גוט שבת, וואס הערט זיך, און ער האט א שמועס מיט יעדן קינד, און ער מאכט זיין קידוש, און ס'איז א מחיה, סאו וויאזוי ווילסטו אז די אלע זאלן גיין אינעם זעלבן חדר און אין די זעלבע מיידל סקול, די מאמע קומט ארויס מיט איר נייטראוב צום קידוש, וואס ס'האט א לעכעריגע לעיס ביי די בריסטן און מ'קען אלעס זעהן. און די פרומע קומט דאך אינגאנצן צוגעדעקט. ס'גייט מיט די גרויסע שווארצע שאל. ס'איז געווען ארץ ישראל, א מאמע האט פארלוירן די קינדער אין א גרויסן סטאר אין א אושר עד, די קינדער האבן צו וויינען, פרעגט זי דארטן די פרוי וויאזוי זעהט דיין מאמע אויס, זאגט זי איך ווייס נישט, כ'האב זי קיינמאל נישט געזעהן. און שפעטער האט מען געטראפן אזא פרוי מיט א. אינגאנצן צוגעדעקט. יעצט סאטמאר רב האט געהאט זיין שיטה וויאזוי ער וויל די יונגלעך אויסשטעלן און די מיידלעך. דאס איז גוט. ווער ס'וויל שיקן אויף סאטמאר. ס'איז געווען פאפא, ס'איז געווען אנדערע תלמוד תורה'ס, אנדערע מיידל סקולס, אבער אין קרית יואל דאך נישט דא. ווייל קוים וואס די בני יואל האבן זיך געקענט אוועקרייסן, היינט איז שוין דא זאלי כוכב. איז אז דו האסט איין תלמוד תורה און איין מיידל סקול איז נישטא אזא מציאות אז דו זאלסט געבן איין חינוך פאר יעדן גלייך. און דו ווילסט וויסן נאך א זאך, די אלע וואס זיי פאלן דורך, וואס זיי גייען נאכדעם ארויס לתרבות רעות, די אלע איז געווען ווייל מען האט זיי ארויפגעצווינגען דאס רעלידזשען. איטס סופאוזד טו בי וויט לאוו, נישט מיט הו הא. סאו בקיצור, איך זאג די הנהלה, עטס דארפטס ענק אויסגרייטן ווייל דער עולם איז מער נישט דא צו נעמען ענקער גארבידזש, דער עולם איז דא ענק צו געבן גארבידזש. און בפרט נאך אלץ סאטמאר וואס הייסן די לידער פון חינוך און פון אידישקייט לאזן דורך יעצט די ביכער אז מען זאל לערנען וועגן בריאת העולם מיט מינות און כפירה וואס ר' חזקי רוט זייער דיין איז ארויסגעגאנגען ביטערליך קעגן די שקצים. משה מרדכי פרידמאן מיט די אלע בני זלפו חברה, בני יואל, עטס האט געהאלטן אז די גרעסטע פארברעך איז די מזוזות וואס מען נעמט אראפ, וואס איז יעצט? פארוואס זיצט עטס שטיל? נאר עטס האט שוין געמאכט א יד אחת. האב ענק שוין פארציילט, ס'איז געווען אמאל איינער, געווען א אפגעפארענער א בעלזער יושב, געווארן אן אפיקורס, א מסור ביי די רעגירונג, און בעלזער רב האט אים אמאל געטראפן, פרעגט ער די רבי דערקענט מיך? זאגט ער ניין, ווער ביסטו? זאגט ער איך בין דאך דער און דער יושב, פרעגט ער אים וויאזוי ביסטו אזוי אפגעפארן? זאגט ער דער רבי דאס קומט פון אנערקענונג, זאגט ער וואס האסטו אנערקענט אז ס'איז נישט דא א באשעפער חלילה? זאגט ער ניין, כ'האב אנערקענט אז ס'איז בעסער צו זיין א פריץ אין מאסקווע ווי א יושב אין בעלז, ווייל דא האב איך כאטש פרנסה אויך. דאס זעלבע דא אויך, די בני יואל, ס'קומט פון אנערקענונג, מ'האט געמאכט שלום מיט אהרן און ס'איז שוין דא עטליכע אין די מוסדות, און א גוטן טאג, דעטס אלל, דער אייבערשטער, אונז האמיר קיינמאל נישט געמיינט דעם אייבערשטן. איך זיץ און איך פאר דא, און איך באקום א טעלעפאן קאל, וואס איז? זעהר א חשוב'ער מוסד, יונגלעך און בחורים, דער מנהל פונעם מוסד וויל וויסן צו ער קען מיך איינלאדענען אז איך זאל רעדן צו די קינדער, האב איך אים געזאגט איך פארשטיי נישט אינגאנצן וואס איר ווילט.

האט גערופן. גערופן דעם ראט וואס געבט ארויס די ביכלעך צו לערנען די עלטערן אויף וואס זיי זאלן לערנען מיט די קינדער קעגן די פעדאפיילס. זאל רעדן, איז געגאנגען א טאג צוויי שפעטער האט מען געווארפן פאשקווילן אין די גאנצע שטאט מאנסי, סאו ממה נפשך? ווילסטו אז איך זאל רעדן און ס'זאל נושא פייערער זיין? דארפסטו גארנישט טון מער, קענסט אנצינדן מיין האטליין, דעטס אלל. אדער נעם איינע פון די קאונסלערס זאלן נאכזאגן פונקטליך וואס איך זאג, אויף דעם דארפסטו דאך מיך נישט מטריח זיין, די נאמען זאל ווערן א גאנצע קאמאושן. יעצט ווילסטו סתם מיר וויי טוהן, דו ווילסט סתם מאכן פורים פון מיר, איך האב דאך נישט קיין צייט צו דעם, סאו יו העוו טו אנדערסטענד. אז דו ביסט שוין געקומען צום אנערקענונג אז מען דארף דאס לערנען מיט די קינדער, ביסטו דער הויפט פון די מוסד, דארפסטו אונז זיי לערנען. ווילסט נישט נוצן אזא גרעפיק לשון למשל א פיפי, קענסטו זאגן דארט ווי דו גייסט קטנים, פארשטייסט? די מחילה דארט ווי דו גייסט גדולים, דעטס איט. באט יו העוו טו אנדערסטענד ס'מוז געטוהן ווערן און איך האלט עס נישט ביים טוהן ווייל מיך קענסטו נישט ריסטריקטן די לענגווידזש וואס איך זאל רעדן און וויאזוי איך זאל רעדן יו קענט דו דיס ווייל די מינוט ווען דו טוסט דעיס עט רוב עולם נישט כאפן וואס מ'וויל באט עניוועי איך האב געזאגט דעם מנהל כ'האב הנאה ווייל איך גלייב נישט אז איר ווילט מיך סתם אריינברענגען אין מוסד און מ'זאל מיר אנקלאפן די ביינער איך האלט נישט אז איר האט דעיס געמיינט איר זענט אמת'דיג דערביי אז ס'פעלט אויס נו אויב אזוי האב איך דאך געווינען די מערכה.

עט וואט העפענד? ווי פיל ווערי אויפול? וויפיל איר מיינט אז איר האט געוויסט האט איר נאך נישט געוויסט, אונז האמיר אלעס געוויסט און מ'האמיר געוויסט מער פון אייך, מ'האמיר געקענט יעדן מלמד, מ'האמיר געקוקט, מ'האמיר געוויסט צו ער האט ליב משכב זכר, צו ער האט ליב צו טאטשן דאס קינד, צו ער האט ליב צו טאטשן דורך די הויזן, צו מיט זיינע הויזן אנגעטון, ווי נו עווריטינג, אונז האמיר אסאך מאל געזען, זייער אסאך מאל. אז דער מלמד פלעגט ארויסנעמען די ערווה. יעצט האט מען עס געזען, עס פלעגן אריינקומען סאדענלי אין געוויסע חדרים מיט אלעם, האט ער זיך שנעל געגעבן א צי ארויף די הויזן און פארראכטן דעם זיפער, און וואס איז געווען ביז יעצט? יעצט האט מען אלעס געוואוסט, נאר מען האט מען מורא געהאט צו רעדן. זאגט ער מיר, ליסען רבי נחום, איט טעיקס א ברעיוו מען טו דא א גוד דזשאב. זאג איך אים שכוח. פרעג איך אים, דו ווייסט נישט ווער ס'איז די באלעבאס אויפן מוסד? זאגט ער, יא, אונז האמיר זייער אן ערנסטן רב, אבער ער איז א געשוואוירענער חסיד דיינער, דיך קיינמאל נישט געטראפן, ער האט קיינמאל נישט גערעדט מיט דיר, אבער וואס ער האלט פון אייך, עולם ומלואו, ער האט אונז נאך געזאגט יארן צוריק, עטס וועט זען סוף הכבוד לבוא, אזוי האט ער געזאגט, ווייל דער מענטש טוט א זאך וואס קיינער האט נישט געוואלט אנרירן. פרעג איך אים, און וואס גייט זיין אויב די עלטערן גייען גיין אפ אן דעם רב און זיי'ן אים, ווי מען זאגט, אנטון צרות, זאגט ער, דעם רב באדערט דאס נישט, ווייל ער טענה'ט, טאמער איין ערנסטער מוסד ברענגט עס דורך, האט עס יעדער דורך געבראכן, אזוי ארבעט דאך דא ביי אונז, אונז זעמער דאך אזוי ווי די בהמות, וואס איין בהמה טוט טוט די אנדערע. און ווי די קי גייט גייען אלע קעלבעלעך נאך. יעצט ביז יעצט ברענגט מען אריין העלפ פון אינדרויסן און מען רעדט צו די עלטערן, דאס איז נאט ענאף, די עלטערן געבן עס נישט איבער פאר די קינדער, מען דארף אריינברענגען אין מוסד מחנכים.

ס'טייטש אזוי אריינלאזן, אלע חזירים מלמדים לאזט מען נאך היינט אריין, און שלאג מיר צו וואס זיי זאגן אז זיי טאטשן שוין היינט נישט, און משה עפשטיין קען נאך דאווענען אין ראדני סטריט, נאר נחום ראזענבערג קען נישט, פארשטייסט דאס איז די בילקע כאפערס, די וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, איך האב גארנישט קעגן דעם רבי'ן און קעגן דעם דברי יואל, נאר אהרן האט געזאגט די וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל דעם וועל איך שוין נישט איבערמאכן, איך וואלט ער זאל מאכן פון שיעור ד' זאל ער מאכן א געהעריגן קאלעדזש.

זאל מען שוין עפענען א פוטבאל טיעם און א בעסקעטבאל טיעם און א סאקער טיעם און א בעיסבאל טיעם און געבן די חברה אביסל אקטיוועטי. כ'האב אויך באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון ארץ ישראל, איינער בויעט איבער דעם אוהל פון דעם אמרי חיים און אהבת ישראל, איז פרעגט ער מיך וויאזוי ער זאל עס בויען אז ס'זאל זיין צניעות'דיג, זאג איך אים מאך גלאזערנע ווענט. איז נאטינג ראנג, זיי גלאזערנע ווענט וועט זיין די בעסטע צניעות וואס איז דא, בקיצור פרעג איך אים וועגן וואס האסטו א פראבלעם מיט צניעות, זאגט ער קודם כל מיט יארן צוריק איז געקומען די פרייע חברה און זיי פלעגן דארט נוצן א הענג אוט פלעיס, זאג איך דאס געדענק איך ווייל איך האב דעמאלטס געלערנט אין וויזשניץ, רבי עמרם בלוי געקומען און געמאכט דארטן יענע בהלה, על כל פנים זאגט ער און נאך א זאך אונז האמיר דא אלע וואס דו האסט צו פארקויפן.

איז איינע פון די סכנה'דיגסטע פלעצער פון דראגס, כ'האב ענק שוין געזאגט אלע יארן, דארט פארקויפט מען דעי וואס איז נ נח נחמ נחמ נחמן מאומן, דאס איז אלץ דראג חברה, ס'דא דארטן דער אשכול, ער פלעגט קיינמאל זיי נישט לאזן, איינמאל האבן זיי אים געזאגט הער אויס, טועסט אונז נישט לאזן, וועמיר דיך אונז מאכן א קאפ קערצער, האט ער זיך געבויגן פאר זיי, און ער איז א שותף זעהט אויס.

יארען ער הייסט א צדיק? א מנאף? קיצור איך וויל נאכאמאל ווארענען יעצט קומט דאך בין הזמנים אין ארץ ישראל קודם זאל מען וואטשען מען זאל נישט פארן ווי ס'איז זייער הייס אין מדבר יהודה נאכדעם זאל מען נישט דינגען אליינס קיין דזשיפ ווייל דו קענסט עס נישט דרייווען וועסט דיך איבערקערן חס ושלום מען זאל מיטנעמען אסאך וואסער ווען מען פארט מיט איינעם ווער קען דרייווען און נאכדעם זאלסטו זייער שטארק וואטשען ווייל די אלע זאכן זענען געמאכט פאר זנות, און במילא זאלסטו נישט פארכאפט ווערן. די ערשטע מאל זיך צוריק צו האלטן איז זייער גרינג, דאס צווייטע מאל איז זייער זייער שווער, באט טריי טו סטעי אוט אוו טראבל. מ'דינגט דירות אין צפת, דינגסטו מיט נאך א בחור א דירה, צוויי בחורים דינגען זיך, דריי בחורים דינגען זיך. ווען יענער איז נישט דארטן איז די צוויי זענען אליינס, היינט איז דא אן איסור ייחוד אפילו צוויי בחורים און אפילו צוויי עלטערע מענטשן, סאו פליז וואטש וואט יור דואינג און סטעי סעיף, סטעי אוט אוו טראבל. יעצט דער גאווערנער האט אונטערגעשריבן קאומא אז ווען איינער למשל אזוי ווי א עיבי בעיבי שטיין גייט אריין אין שפיטאל טאר מען אים נישט פרעגן צו ער איז א יונגל,

ס'איז דא קראנקע ווייץ וואס מ'האט געגעסן, און יעדער וואס האט עס געגעסן איז משוגע געווארן. אונז וועמיר זיך ארויפלייגן אויפן שטערן א סימן, איז אפילו וועמיר אויך אביסל משוגע ווערן, וועמיר זיך אבער האלטן אין די ראמען. ס'איז איינע פון די באקאנטע מעשות פון ר' נחמן די סיפורי מעשיות. יעצט האב איך אראפגעלייגט דעם טעלעפאן מיט איינעם וואס ער איז א גרויסער מחנך אין שטאט, און ער זאגט מיר, ווען דאס זאל זיין אין חתם סופר'ס צייט אזא גזירה אז מ'זאל נישט לערנען בראשית ברא אלקים, צו מען זאל נאך דארפן לערנען אז ס'איז דא נאך שיטות ביי די גוים, ביטע מ'וואלט זיך דאך קריעה געריסן, מ'וואלט דאך איבערגעקערט די וועלט, זאג איך אים, אבער דו כאפסט אבער נישט וואס דא גייט פאר, דער איינציגער וועג וויאזוי דער בעל דבר קען אייננעמען די שטאט איז אז ער כאפט די רבנים, אזוי ווי ס'שטייט, דער בעל שם הקדוש טייטשט בזעם תצעד ארץ, זעם דאס איז זביחה, עירובין און מקוואות, דאס זענען די ראשי תיבות פון זעם. טאמער כאפט דער בעל דבר דעם רב וואס ער איז באלעבאס אויף די דריי זאכן, ער ברויך שוין מיט די גאנצע שטאט זיך נישט שלאגן האט ער'ס געווינען אטאמאטיש. דאס הייסט בזעם תצעד ארץ. איז וויל איך דיר זאגן, באמת האבן מיר אונז געוואלט זיין זייער גוטע מענטשן, מען האט געוואלט זיין די בעסט אוו די בעסט. נאר וואס איז געשען? ער האט געכאפט די רבנים. אז אהרן האט געוואלט האבן א סקול דיסטריקט האט ער אים אריינגעכאפט. האט מען געדארפט אראפנעמען די מזוזות האט מען עס אראפגענומען. וואס מ'האט געדארפט האט מען געטון נאר דאס געלט זאל אריינקומען. איז במילא איז דאס איז א מורא'דיגע בראך פאר כלל ישראל. ווייל אונז האבן נישט קיין ווארט. אונז זעמיר גארנישט. אונז זעמיר אויס.

ישיבות און מוסדות לייגן אוועק, איך ווייס וואס יעדע מוסד איז ווערט, מאנרא איז ווערט מסתם צוויי דריי ביליאן דאלער, וויליאמסבורג איז ווערט כמעט די זעלבע, ר' מאטעלע יעצט געשטארבן האט איבערגעלאזט דארטן אכט יורשים צו ניין יורשים, יעדער וואקט אוועק מיט הונדערט מיליאן דאלער, אזויפיל זענען זיי ווערט, סא סאיז אזא גרויסע רייץ אז זיי רעכענען זיך בכלל נישט מיטן אייבערשטן, דעי דאונט קעיר, און זיי רעכענען זיך נישט מיטן חינוך פון אונזערע קינדער. סאו זאגט ער דער איד אז מען דארף גוזר תענית זיין, ס'איז דא ווער ס'זאל גוזר זיין, ס'איז דא תענית, ס'איז נישט דא גארנישט, האסט צו קיינעם נישט צו וועם צו רעדן, דאס רשעים ארורים זיי ברענגען אונטער כלל ישראל, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך וועל עס ענק זאגן נאכאמאל, פארוואס האט דער אייבערשטער געברענגט היטלער'ן, ווייל איין איד האט אומגעברענגט דעם צווייטן, האט דער אייבערשטער געזאגט ס'איז מיר א שאנדע, ווי געזאגט כ'וועל ענק ברענגען א גוי, כאטש איז נישט די שאנדע אזוי גרויס, און דאס זעלבע דא אויך. איין רב ברענגט אונטער דעם צווייטן, מען ברענגט אונטער דער תורה, מען ברענגט אונטער דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער וועט שיקן א פאר גוטע אטאם-באמבעס און ס'וועט ווידער אויסווייפן מח ואיך למחצה לשליש ולרביע לא שמענו, מען דארף עס אויך וויסן, דאס איז א ריזן פארראט, ווייל ווען דער אייבערשטער האט זיך געבעטן צו אונז, בראשית ברא אלקים, נעמטס פון די אידישע מוח'ן פון די קליינע קינדערלעך, אזעלכע הייליגע מוח'ן וואס האבן נישט געזינדיגט, און לייגטס נישט אריין די אלע מינות און כפירה, זיי געגאנגען זיי האבן יא אריינגעלייגט, געקומען דער גאווערנער האט געמאכט. נישט דער גאווערנער, עס האט דער מעיאר געמאכט, אז פון ווען מ'איז צוויי צו אנדערטהאלב יאר קען מען שוין גיין אין סקול, ער זאל אים מטמא זיין נאך פאר ער האט אנגעהויבן, פאר ער האט געהאט א טשענס צו עפענען זיינע אויגן, און יעדער טאנצט מיט מיט דעם עגל הזהב. און איך וויל באטאנען אז אפילו די בני יואל וואס האבן זיך אנגעהויבן צו ווייזן אז זיי מיינען ערנסט, איז אויך א דזשאוק די גאנצע זאך. ס'איז געווען א רעבעצן האט זיך געשטופט אז דער סיגעטער זאל נישט איבערנעמען זיינע קינדער און פאר. הגם כ'האב שוין געמאכט א שיעור אבער כ'מוז צולייגן אן עמורדזשענסי. דער גאווערנער פון ניו יארק האט געזאגט. אז מ'האט גענומען אינוועסטיגעיטערס וועגן די ישיבות און תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס, וועגן דעם חינוך, וועגן די עדיוקעישאן, און ער זאגט זייער אסאך ישיבות און תלמוד תורה'ס פעילד עווריטינג. ס'איז אלץ בלאף און באלאוני וואס מ'רעדט איין פאר די גאווערמענט אז מ'לערנט, מ'לערנט נישט ס'שקר. נאכדעם ס'איז געגאנגען די סאקמערע קאקמערע בהמות. און זיי האבן צוזאמגעשטעלט קינדער און זיי האבן געזאגט ווי דאונט וואנט מיסטער מאסטער טו טעל אס האו אווער עדיוקעישאן שוד בי, און זיי האבן געדרוקט צעטלעך אין גאנץ ווילימסבורג אז ווי אר פראוד פאדערס פראם די היימישע חינוך און ווי דאונט וואנט עניבאדי שוד אינטערפיער. פיין אקעי דאס איז סאקמער קאקמער. איך וויל ענק פארציילן א מעשה. אין קלעמענטי איז געווען א גוי וואס ער איז געווען א הענדימען און ער האט געלעבט מיט אפאר מיידלעך און מען האט אים געכאפט פארשטייט זיך. און מען האט דאך אים נישט ארויסגעווארפן ווייל ביי אונז מען טאר דאך נישט קומען פאראויס, עטס קענטס דאך די אלע באלאני. יעצט איין מיידל האט מען פון סאטמאר יא ארויסגעווארפן ווייל זי איז געווען נאקעט אויסגעטון בשעת מען איז אריין אין דעם הויז מיט כח, שי וואז ווירטשועלי נעקעד, די אנדערע געווען דריי פיר מיידלעך וואס זענען נאר געזעסן דארט אויפן בעט, זיי וואלטן געווען די נעקסטע קרבן, האט מען געזאגט אזוי, די וואס מען האט געטראפן נאקעט דעם מוז גיין א גאנג. און די איבריגע קענען בלייבן אין סקול. האט מען ארויסגעווארפן דאס מיידל פון סקול. ווער האט זיך מטפל געווען מיט איר? נחמיה וועבערמאן נאנאנאנאנאנ. און זי, די זונה, די פראסטיטוט וואס האט געוואוינט מיט א גוי, האט געהאט א חוצפה זיך אויפצושטעלן אין קאורט און זאגן וואסער א צדיק נחמיה איז. און דער דזשאדזש איז נישט קיין בהמה. עטס מיינטס נאך אלץ אז נאר סאקמער נתן יוסף מייזעלס איז דער חכם הדורות? ניין ניין דער דזשאדזש געט איר א פרעג, סא זאג מיר פארוואס האט דיך נחמיה געלאזט שלאפן אין זיין אפארטמענט? זאגט זי ווייל כ'האב נישט געהאט ווי צו שלאפן איך בין געווען אין די גאס. פרעגט ער נו סא יו אר ווילינג טו טרעיד סעקס פאר ען אפארטמענט? זאגט זי ליסן איף דיס איז וואט איי העד טו דו איי העד טו דו איט. און מ'האט זי דיסקוואליפייד. בקיצור די חברה שטעלט מען אויף אז זיי זאלן זיך נאך גיין שלאגן מיט רייטשעסנעס. געגאנגען סאקמער קאקמער מיט די מאנסי א גאנצע מאוו. ווי דאנט וואנט מיסטער מאסטערד שוד בי אינוואלווד אין אווער חינוך. דו האסט אבער א פראבלעם דיין חינוך איז נישט קיין חינוך. עניוועי, די גאווערמענט האט יעצט געכאפט אז רוב ישיבות און רוב תלמוד תורה'ס און רוב מיידל סקולס האבן נישט קיין חינוך, זיי דאונט מיעט די מינימום קוואליפיקעישאנס וואס מען דארף האבן, און דער גאווערנער האט געזאגט דינסטאג אז ער מוז דאס אלעס איבערגעבן פאר די סטעיט דעפארטמענט באורד אוו עדיוקעישאן, עס קען נישט אנהאלטן אזוי. מען געט אויס מיליאנס אוו דאלערס פאר עדיוקעישאן און מען לערנט גארנישט, יעצט די גאווערמענט האט א טענה, ביז יעצט האט כאטש די מלמד געלערנט סעקס עדיוקעישאן פארן קינד, ער האט אים געלערנט וויאזוי מען מאסטערבעיט, ער האט געלערנט וויאזוי מען שטופט אריין א פופיק אין די מחילה, כאטשיג יענעמס לאך איז דאך א מינימום א קליינע, קומט א גרויסע קייל א קינג קאנג קייל און שטופט עס אריין, ער שטופט נישט אריין נאר דעם קעפל, ער שטופט אריין אינגאנצן, ער פליקט אים אויף, יענער גייט נאכדעם אין שפיטאל זיך צוצונייען, און מען האט אויך אויסגעלערנט וואס דאס הייסט. אוראל סעקס, אז מען לעקט אויס דעם פיפיק ביז ס'קומט זרע, ער פארן בחור און דער יונגל און דער יונגל פארן מגיד שיעור צו פארן ראש ישיבה, און מען האט עס אויסגעלערנט אזוי ווי מען דארף זיך ענדזשויען נעבעך מיט סעקס, אזוי ווי מען טאר נישט אבער וואט דיס איז אלל אבאוט. מענעכיגע געבן אביסל. קענעביס אויך פארן קינד, און מענעכיגע ווייזן פיקטשערס פון נאקעטע נקבות, שרייט די גאווערמענט דאס איז געווען א קרומער לערנען, אבער עפעס האט מען זיך דאך געלערנט, מען האט זיך דאך עפעס געלערנט, א פארט אוו די באדי. אבער זייט נחום ראזענבערג האט אפגעהאקט די גאנצע חאזעריי האט ער זיך שוין דאס אויך נישט, איז אויף וואס האלט מען אונז ישיבות, נאך וואס געבן מען אונז אויס מיליאנער דאלער, יעצט די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן גייט אראפלייגן די פיס, נישט מוסטערד איז דער וואס ער פירט עס, די פירן אסאך מענטשן אונטער מוסטערד. מוסטערד איז די פראנט מען. אונז זעמער אויך נישט מסכים צו אלעם וואס ס'גייט פאר אין חדר. יעצט איז דא איינער לאנדא האט אנגעמאקלט א קינד, הער איך זאגן, איך נעם טויזנט און פיר הונדערט און דרייסיג און א האלב דיסקלעימערס, אז מ'האט באצאלט דעם צייטן צען אלפים, ער זאל נישט קומען פאראויס. ער האט נישט קיין שום רעכט געהאט צו שלאגן דאס קינד, עס איז אויף ווידיאו, מ'קען עס נישט לייקענען. סא עניוועי, מ'האט זיך גענומען. און מ'עט עס ענדיגן. אין לאנדאן זאגן שוין סקולס אז זיי ווילן צושפארן, עס איז שוין דא אידן וואס האבן מיך געקאלט אז זיי מוזן פארלאזן לאנדאן און פארן אויף ארץ ישראל, ווייל דארטן צווינגט מען נישט וואס צו לערנען, מען צווינגט נאר ליב"ה, וואס דאס איז פיין, באט מען צווינגט נישט צו לערנען אז ס'איז דא צוויי שיטות ווער ס'האט באשאפן די וועלט. יעצט ווערט געברענגט אז. א עבודת הלוי איז געווען ביז די פופציג, פון די דרייסיג ביז די פופציג, נו, מען האט עס שוין נישט אזוי קיין כח, וואס האט ער געטון נאך די פופציג? נאך די פופציג האט ער אנגעהויבן צוצושפארן די טויערן, זאכן וואס איז גרינג, נישט צו זינגען מיטן פידל מיט אלעם, עס איז דא א משנה אז טאמער האט ער געטון די עבודה וואס ער האט נישט געטארט, איז פארוויקלט אין דעם הארבע עונשים. למעשה, יעדע זאך האט געמוזט האבן א מענטש צו טון, עס איז נישט דא איינער טוט פינף דזשאבס, עווריבאדי העד טו דא היז אוין דזשאב, פארוואס? ווייל דעמאלטס ווייזט עס אז ס'איז נישט כשור לעול וכחמור למשא, מען טוט דעם אייבערשטנ'ס רצון, ס'איז א קעניגרייך, א מלוכה, און יעדער טוט פונקטליך וואס ער דארף, און צו דעם איז ער א פראפעשענעל, ס'איז נישט היינט בין איך א קעכער מארגן בין איך א בעקער, דאס איז דער ענין פון עבודת בית אלוקינו, יעצט ביי אונז איז אפגעטיילט די זעלבע זאך, אלעס איז אפגעטיילט, ס'איז דא רבנים וואס זיי פסק'ענען, למשל חזקל רוט מיט זיין אלע טרייפענע פליישן וואס ער האט געגעבן אלע יארן ווייל ער האט געמאכט גרויס געלט, דער חזקל רוט האט אפגעפסקנט יא ס'איז אמת מען טאר טאקע נישט לערנען די אלע בוקס מינות וכפירה אבער זאג חזקל רוט האסטו געגעבן א וועג ארויס? האסטו געזאגט וואס מען דארף טוהן? דאס נישט! ער האט אפגעפסקנט ער אני את נפשי הצלתי ער יעצט פון די וואס זיי שפילן אויף די ווייאלינס צו צושפארן די טויערן איז ער נישט דא ס'איז נישט זיין דזשאב און די זעלבע אויך די אלע אנדערע רבנים. יעדער גייט זאגן מען טאר נישט, מ'עט ברענגען א כוללות צעטל וואס יעדער עט אונטערשרייבן אז די רבי זכרונו לברכה מיט א מעשה מיט א געשעפט מיט שטותים וואס עטס עט שרייבן דארט ס'איז אלעס מינות וכפירה, ווען די רבי האט געלעבט איז אויך נישט בעסער געווען, די בני יואל האט זיך געגרינדעט ווייל זיי האבן געטענה'ט אז מ'לערנט מינות וכפירה, שפעטער האבן זיך מיישב געווען ס'איז בעסער צו כאפן דעם דאלער, אבער ס'איז געווען די זעלבע אין צייט פון רבי'ן זכרונו לברכה, מ'האט געלערנט אז נישט דער באשעפער האט באשאפן די וועלט, מ'האט געמוזט אראפנעמען די מזוזות. מען האט געטוהן כל דבר אסור, דער עולם זאגט ווען דער רבי העט געלעבט, ווען דער רבי העט געלעבט און ער העט ווען געווען געזונט, קען זיין מען וואלט עפעס געקענט נאך אויפטוהן, דער רבי איז געווען חרוב קראנק נאכן סטראוק, ער איז נאר געווען אזוי ווי שברי לוחות מונחות בארון, ער איז געווען א צדיק, אבער ער איז געווען שברי לוחות. און ווען ער איז געווען געזונט האט מען אים אויך געקענט איינרעדן וואס מ'האט געוואלט. איך האב געהאט א נאנטן חבר אין סאקמער, קאקמער, א נאנטן חבר איז געהייסן רבי בנימין הערש בערקאוויטש, כ'פלעג אים אלס בארגן געלט ווייל ער האט געדרוקט דער אידישע סברה מיט די אני מאמין'ס, בסוף ווען ער איז אוועק האט מיך איינער אנגעקאלט אז ער זעהט איך ער איז מיר שולדיג אזויפיל און אזויפיל געלט וואס איך וויל טון, זאג איך אים הער אויס ער האט עס נישט גענוצט פאר זיך, בין איך בסך הכל א שותף אין די אלע ספרים. שוין, איך וויל נאר זאגן, ער איז געווען א גוטע חבר מיינע, האט ער מיר פארציילט א מעשה, לא פחות ולא תחות, איך זאג ענק פונקטליך, ס'איז געווען אמאל, די יונייטעד דזשואיש אפיעל האט אריינגעגעבן, אז מען ערלעדיגט פאר סאקמער קאקמער פינעף באסעס, א באס האט דעמאלטס געקאסט צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער, און סאטמאר האט דאס גענומען, מען ערלעדיגט פאר אלע ישיבות, ס'האט געהייסן די באס פאנד, ס'איז געגאנגען דורך אגודה, און בנימין הערש בערקאוויטש איז אריין מיט דעם בראשור, צום רבין און אים געוויזן ווי מען האלט. דער רבי האט געלאזט רופן ליפא פרידמאן און ער האט געזאגט פאר ר' ליפא'ן בפניו פון ר' בנימין הערש איך וויל זיך צוריק געבן די אלע פינף באסעס, האט דער אלטער איד געמיינט מען גייט צוריק געבן, צוריק גייט א קאזע, דאס האט ער געדארפט זיך לערנען נאך אין מארמאראש, צוריק געבן, צוריק גייט א קאזע, וואס האבן אזויפיל גימיקס מען וואלט אפגעפעינט אן אנדערע נאמען, דער דער קענטס נישט אונזערע חברה, עניוועי דער סוף איז געווען ווען מען איז ארויס, ער האט געזאגט פארן רבין דער ר' ליפא. באמת ס'איז געווען א טעות, מ'האמיר נישט געוויסט ס'גייט דורך די פעדערעישאן, איז געבן מיר עס היינט צוריק, היינט היום יום, שוין, צוגעזאגט פארן רעבן, אונז זאגמיר צו יעדן יאר ראש השנה, רבונו של עולם די יאר גייט זיין די בעסטע יאר, וואט א נעכטיגן טאג, נאך נישט דורך שמיני עצרת און שמחת תורה, און מ'איז צוריק ככלב ששב על קיאו, עניוועי, בקיצור, ער ווארט אפ בנימין הערש ווען ער קומט ארויס, און ער זאגט פאר בנימין הערש כהאי לישנא, לא פחות ולא תחת. גוטס. ער זאגט בנימין הערש אז דו ווילסט בלייבן דא מנהל אין מיידל סקול זאלסטו אין דיין לעבן מער נישט אריינגיין צום רעבן דערציילן וואס ס'גייט פאר ווייל זיי צאלן דיינע וועידזשעס און אז די ס'געפעלט דיר נישט גיי ארויס אונז עמיר האבן אן אנדערע מנהל דיך צו ריפלעיסן. האט ער פארשטאנען די מעסעדזש. די רבי איז שוין נישט געווען געזונט האט ער שוין נישט געקענט נוצן אים פאר א כח ער זאל זיך שלאגן האט ער זיך אפגעלאזט און דאס האט ער מיר פארציילט איך בין בעל אחריות אויף די מעשה איז למעשה ווען די רבי ר' רבי זכרונו לברכה, העי, ס'איז געווען די זעלבע באלאוני דעמאלטס, ס'איז געווען אזעלכע קלוגע חברה, אזעלכע עזריאל גליקעלעך, און נאך אזעלכע שקצימלעך, און אזעלכע אליהו דוד טירנאוערלעך, די חברה האבן דעם מענטש געפירט ווי זיי האבן געוואלט, און זיי האבן אים פארקויפט וואס זיי האבן געוואלט, מיר האט דערציילט איינער, ער איז נאך היינט א שוחט, ער לעבט נאך, אבער ער איז שוין נישט קיין שוחט, ער האט שוין ריטייערט. ער פלעגט פארן מיט ר' עזריאל גליקן יעדן טאג צו די שחיטה, ער מיטן ר'. שוחט צו בוזי י, און אויפן וועג האבן זיי אפגעמאכט אויף פילאדעלפיע, מ'איז געפארן נישט פילאדעלפיע, אויף פענסילוועניע טורנפייק האבן זיי אפגעמאכט אלע שקר וואס מ'גייט פארקויפן דעם רעבן, ער איז דאך שוין נישט געווען געזונט, מ'קען פארקויפן וואס מ'וויל, און ער זאגט אפילו ווען ער איז יא געווען געזונט פלעגן זיי אים פארקויפן ליגיונות מיט שקרים קעגן די מדינה מיט אלעם, און דער רבי פלעגט זיך בייזערן כאילו ס'איז אמת און בלאף און. שקר די גאנצע זאך איז למעשה. דאס איז געווען ווען די רבי איז נאך געווען געזונט, האט דער מענטש געטון מיט אים וואס מען האט געוואלט, קיין געטרייע מענטשן האט ער נישט געהאט, און ער האט געהאט א פראבלעם, ער האט זיך איינגערעדט אז יעדער איז געטריי פאר אים, עזריאל גליק איז זיין געטרייעסטער מענטש און די רעביצען די געטרייעסטע מענטש, זיי האבן פון אים געמאכט ליצנות רצונות, איינער האט מיר דערציילט איינער איז געגאנגען מיט רבי יוסל אין די גאס, געווען עלעווע ביינאכט, און געווען א טעלעפאן קאל פון די רעביצען ער זאל שוין אריבער קומען די רבי וויל אים עפעס פרעגן. בקיצור, האט ער זיך גענומען שעלטן, כ'מיין ער איז אריבערגעגאנגען און האט זיך גענומען שעלטן, איך ווייס וואס ער וויל, וועגן די טיפשות רופט ער מיך, געווען א געטרייער פארן רעבן, די האבן געמאכט די מיליאנען, און נאכדעם האט דאך די רעבעצן אמאל געזאגט פאר איינעם רבי יאסל איז דאך אן ארעם מאן, און רבי יאסל אליינס האט זיך אויפגעשטעלט זאגן מהיכן ירק זה חי, מהיכן דנתני, הא יאסעלע, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה אונז זעמער אין א גרויסן געפאר, ווייל די גאווערמענט האט זיך אריינגעלייגט, זיי גייען אונז. צו הייסן וואס צו לערנען, און נאך מער פון דעם, דאס וואלט שוין נישט געווען די גרעסטע פראבלעם, זיי גייען אונז געבן זייערע קוריקולומס אויך, און דארט מוז מען מאכן א דבר השווה לכל נפש, אז זיי געבן נישט קיין געלט מען זאל אויסלערנען שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד אדער בראשית ברא אלקים, זיי געבן געלט מען זאל אויסלערנען אלל רעלידזשענס טוגעדער, און שוין, אונז זעמער אויף גרויסע צרות, איז יעדער רב נעמט זיך זיין חלק, חזקאל רוט האט מוחה געווען, ער קען שוין ווייטער געבן דעם עולם טרייפענע פלייש. ער האט זיך ברוך השם מקדש געווען זיין פרוי נאכדעם ווען ער האט געהאט א הארץ אטאקע, ער האט שוין געוויזן העראאינישע זאכן, דאס צווייטע מאל מקדש געווען וישוב שנית לקדשה אל יוסיף עוד לגרשה איז בקיצור זי געשטארבן. בקיצור, דאס איז וואס דא געשעהט יעצט, חזקאל רוט האט ארויסגעגעבן אן איסור, אבער די מיל מארט פלייש איז כשר, דער קליינער גראבער יאקאבאוויטש האט נישט געקענט קיין ניקור, נאר זיין זיידע האט געקענט, און ער איז דער ראש המנקרים און פארטיג און אלעס איז כשר און פארוואס זאל די ספרים די ביכער נישט זיין כשר אויב די פלייש איז כשר איז שוין אלעס כשר. יעצט נאך א רב אזוי ווי מאנטעווידעא רב אזא הייליגער מענטש וואס האט נישט מורא געהאט פאר סאקמער קאקמער איז נישט דא ס'איז נישט דא נאך אזא רב ווייל ער האט באקומען א נערוון בראך און קיינער וויל נישט אויסזעהן אזוי ווי ער ער איז געשטארבן מיט א נערוון בראך אויף דער עלטער יעדער ראציגער בחור האט אים נאכגעווארפן פון ווען ער איז געגאנגען אהיים. און פון זיין בית מדרש האט מען אים נאכגעווארפן פון דעם גרויסן בילדינג, דער סאטמארע בילדינג איז אזאלכע מענטשן נישט דא, א קאשוי רב איז אויך שוין נישט דא ווייל ער האט שוין אויסגעלעבט זיינע יארן, זעמער געבליבן מיט קאקערס, פישערס, אויף נחום ראזענבערג גייען זיי אונטערשרייבן, נחום ראזענבערג האט פאר ענק נישט קיין מורא, קענסט אונטערשרייבן וואס דו ווילסט, קענסט אפילו שרייבן דיין מאמע'ס ירושה, נחום ראזענבערג לאכט פון דיר, און יעדער מענטש וואס האט נישט קיין אמת'ע שייכות מיט סאטמאר, ער וואוינט נאר דא ווייל זיין טאטע האט זיך דא באזעצט. די אלע מענטשן לאכן פון ענק, עטס קענטס זיי נישט וויי טוהן בשום אופן נישט, און עט די ענד אוו די דעי טוהן מיר אינז ענק מער וויי ווי עטס האטס אינז וויי געטוהן, אינז רייס מיר אין ענק שטיקער היינט איבעראל, דאס האבן מיר זיך אויסגעלערנט, אוי. ווייסט די מעשה, עס איז געווען דעם דער ישמח משה האט געהאט א פעטער, דער רבי ברענגט אים אין די ספרים, ער איז געווען מוראדיג מוראדיג אין די מלחמה קעגן כת ש"ץ, איינמאל האט אים די רעבעצין געזאגט איך זעה עפעס דו גיסט שוין נישט געהעריג מים אחרונים, בקיצור האט אנגעהויבן צו זעהן אז ער האט טאקע געהאט א שטיקל נטיה צו כת ש"ץ, האט זיך אויפגעשטעלט געזאגט א דרשה הפורש ממינות מיית און ער איז אויסגעגאנגען ביי די דרשה, דער רבי ברענגט עס. בקיצור פאר ענק האט נאר מורא ווער ס'האט א שייכות מיט די קליפה סאטמאר, ווער ס'האט נישט קיין שייכות מיט די קליפה לאכט פון ענק. אונז האמער גארנישט, אונז האמער זיך פון ענק אויסגעלערנט, אונז האמער זיך אויסגעלערנט אז די תורה איז געגעבן געווארן נאר ביז סאקמער איז געקומען אויף די וועלט, ווייל דעם ישמח משה'ס פעטער איז געווען די מעשה אז ער איז געקומען, זיינע עלטערן זענען געקומען פון הימל און זיי האבן אים געזאגט, ביז ש"ץ איז געווען תורת משה, נאך ש"ץ איז נישטא קיין תורת משה. האט ער גענומען א שטעקן און געזאגט, אוי. ס'איז נישט דא מער קיין תורת משה, דאך נישט דא קיין מצוה פון כיבוד אב ואם, האט ער זיי אנגעהאקט די ביינער, ס'איז ארויסגעקומען צוויי שווארצע הינט, ס'איז געווען דער סמך מעם, דער רבי ברענגט עס, נישט קיין טשאדעלע באדעלע מעשה'ס, און ס'איז די זעלבע ביי אונז אויכעט, אונז האמיר געמיינט אז תורת משה איז ביז משיח קומט, דערווייל זעהן מיר א נעכטיגן טאג, ביז סאטמאר איז געקומען אויף די וועלט איז געווען תורת משה, ווי האט ר' אהרן זיך מזדיין געווען, נישט אין ערכאות, דאס איז תורת משה? כ'מיין ס'איז דאך א דזשאוק וואס דא גייט פאר. האבן זיך אונז מיישב געווען, ווייסטו וואס אהרן דו ביסט גערעכט, אויב ס'איז נישט דא קיין תורת משה וועמיר דיך שלאגן אזוי ווי דו האסט געשלאגן איינער דעם אנדערן מיט די גאווערמענט, וועמיר זיי פארציילן וואס מ'טוט דא, און מ'האמיר אנגעהויבן צו פארציילן און ס'איז געווארן א חושך אויף די וועלט, ס'איז געווארן ממש א חושך, פאריגע וואך איז געווען חוקת ו' חוקת ס'אראפ א חושך אויף די וועלט מ'האט פארברענט ספרים, מ'האט דא געטון וואס מ'האט געוואלט מיטן אייבערשטנ'ס תורה, יעצט קומט ערשט דער עכטער חושך יעדער רב איז מוחה אויף זיין. חלק, עס זאל הייסן ער האט מוחה געווען, ענד הי דאזענט גיוו א פלייאינג הוט, און ער זאגט ברענגטס אריין דאס געלט צו מיר אויכעט, איך וויל אויכעט געניסן פון דעם געלט. אמאל האט איינער געהאט עפעס מיט די גאווערמענט פיצעל האט ער געוואלט ברענגען אן עדות די מונקאטשער האט אים די fbi געזאגט יענער האט מיר פארציילט יו פיל דעט דיס גאי איז א סיריעס מען די מען איז א מעסטער מיינדעד טיף פארשטייסט דאס איז וואס די רבנים זענען מעסטער מיינדעד טיפס יעצט דער וויזשניצער רבי האט איבערגעלאזט פארן טוירן ער האט איבערגעלאזט אכט וויזשניצער רעבעס מיט א ניינטען איז שוין א א סעקענד זשענערעישען. איך וואלט געוואלט זעהן אז דעי וויזשניצער רעבעס זאלן ארויס גיין און זאגן מען טאר עס נישט און אונז לאזמיר עס נישט אריין אין אונזער סקול אפילו מען באקומט נישט קיין געלט. עס וועט נישט געשעהן ווייל דעי מאכן אזויפיל געלט די מוסדות אז ס'איז ממש א שאד עס אויפצוגעבן. איי דער אייבישטער? נע! אונז האבן שוין לאנג מחליט געווען. דעם אייבישטענס תורה איז אנגעגאנגען ביז ס'איז געווען חסידות אויף די וועלט. חסידות איז געשטאנען העכער פון די תורה און ס'האט אויסגעריסן די תורה. דער בעל שם הקדוש האט געמאכט חסידות האט ער עס געמאכט פאר ערליכע אידן און די פשוטע פשוטי עם און די קלי דעת האבן עס אנגענומען און זענען געווארן שלעגערס און דאס איז גאנץ חסידות. ס'איז אזוי ווי איך זאג אייביג די מענער זענען געוען דזשעלעס אז די פרויען האבן באקומען אזא מצוה ווי מקווה ס'איז אזא הייליגע מצוה ס'איז זיי מטהר ס'קען מאכן פון א גוי א איד ס'קען מאכן אלעס זענען זיי געווארן דזשעלעס האבן זיי עס אנגעהויבן צו נוצן זייער פיין כ'האב נישט קיין פראבלעם אבער ס'איז געוען קאלטע מקווה'ס, וויאזוי האט מיר ר' משה, ר' שיע'ס משה געזאגט? האב איך געפרעגט דעם רעבען וויאזוי האט מען געהייצט אין ווילחאוויץ? וויאזוי האט מען געהייצט די מקווה? איך האב געוואלט וויסן אלטע היסטערי. זאגט ער נחום געהייצט? ווער האט עס געהייצט? איך מיט מיין ברודער מאטעלע זעמער געגאנגען ס'האט געשניטן די קעלט און מ'איז יעדן טאג געגאנגען. ער זאגט פאר די פרויען האט מען אריינגעלייגט א סאמאוואר וואס האט אביסעלע ווארעם געמאכט, ס'האט נישט געמאכט הייס. אוודאי אין אזא מקווה איז שווער צו שטופן יענעם אין די מחילה ווייל ס'הייבט זיך דיר נישט אויף דער פיפיק. האט מען נישט געהאט די אלע פראבלעמען, איז מען געגאנגען און מ'האט נאכגעמאכט מקווה'ס פאר מענער אזוי ווי פאר פרויען, און מ'האט עס געמאכט ס'זאל זיין שיין הייס, ס'זאל זיין א מחיה, הא-הא-הא-הא-הא-הא, ממילא האבן מיר עס געמאכט שיין הייס, און אהבה דוחקת את הבשר, אין יענעמ'ס מחילה ווען ער קומט אריין, ער איז א ניין, צען און עלף יעריג יונג און זעט דאך אויס ביוטיפול, איטס ע פרעש קאט פיס אוו מיעט, און דער פיפיק שטעלט זיך אים אויף ווייל ער איז דאך א יונגעלע. ווערט ער היי און ער נעמט זיך טשעפען מיט דעם יונגעלע. דעס שוד נעווער בי. איך פייט, איך זאג ענק רבותי ווען עטץ וואלט וויסן אלעס אויף וואס איך פייט וואלט עטץ מיך געהארגעט. איינע פון די זאכן איז מען זאל צושפארן אלע מענער מקווה'ס. ס'איז אגענסט די לאו. יונגע קינדער קענען נישט אריין גיין. דער'ס נאו וועי דעט דעי העוו א רייט טו גאו אין מיט מענטשן וואס זענען שוין עלטער. דער גאנצער סקול ביזנעס איז אויך. אונז זעמער ביהיינד. איך בין ניינטי פערסענט ביהיינד דיס. ענד איף יו דאונט לייק איט. האב איך פאר ענק איין מעסעדזש, גייטס אין דר'ערד. יעצט איך בין נישט קיין רשע, ווייל איך האב געזאגט אלע קהילות איך האב זיי געקאלט, כ'האב זיי געזאגט איך בין מסכים מיט ענק צו ארבעטן, נישט קעגן ענק, אבער איין זאך, איך וויל וויסן די באדעם ליין, אויב דו קענסט ארויסווארפן א בחור עט עני עידזש, און קיין עדיוקעישן האסטו אים נישט געגעבן, וואס טראכסטו גייט געשען מיט אזא יונגל? האבן זיי געזאגט ווי דאנט קעיר, ער איז נישט פאר די ישיבה זאל ער גיין אין דר'ערד, האב איך ענק געזאגט עטס וועטס אלע גיין אין דר'ערד, וואטש און צו. יעצט צו טון די ארבעט וואס איך טו דארף איך. נישט וואוינען אין ווילימסבורג, איך וואוין שוין נישט אפישעלי וואוין איך שוין נישט דא, און איך קען וואוינען עני פלאץ אין אמעריקע אדער אווערסיס, איך בין נישט דא וואוינען אין די ד' אמות, און דאס איז געווען ענקער גרויסע פראבלעם, עטס זענטס צוגעוואוינט אז א סאלדזשער טראגט א מאשין גאן און מען גייט זיך שיסן מיטן ענעמי פנים אל פנים, היינט גייט אלעס מיט שיפן אויפן ים טויזענטער מייל אוועק, און ס'האט אזא דזשי פי עס וואס מען טוט עס פראגרעמען און ער פארט אריין אינעם לאך ווי ער איז באהאלטן. ענד דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג נאו, עטס זענט צוגעוואוינט צו ליב פרידמאן סטייל מלחמה, כ'בין ארויסגעווארפן פון שטאט, העי איך בין ארויסגעווארפן איי העוו נאו פראבלעם וויט איט, האב ווידער ארויפגעלייגט אויף אלע וואטסעפס א ליסטע ווען איינער וואוינט אין ברוקלין ניו יארק, מען רעדט שוין נישט אין מאנהעטן, ברוקלין, און ער מופט אויף דרײַסיק שטעט, שטייט דארטן די נעמען פון אלע שטעט, וויפיל געלט ער שפארט זיך איין, וואלסט נישט געגלייבט, ס'איז צווישן פֿארטי פֿייוו ענד פֿיפֿטי פֿייוו פערסענט וואס זיין קאסט אוו ליווינג ווערט ביליגער, אנגעהויבן מיט א דירה, ווי איך האב געקויפט מיין דירה דארט ווי איך וואוין, איך וויל ענק נישט זאגן וואו, איך דארף ענק נישט האבן דארטן, האב איך געקויפט פאר פֿינף און פֿערציק טויזנט דאלער א בריק הויז מיט א האלבן עיקר גארטן, איך קען אנפלאנצן פאטעיטאס אויב איך וויל, איך וויל נאר נישט, ווייל אויב אנצופלאנצן וועל איך טון וואס נח האט געטון, איך וועל אנפלאנצן וויינגארטנס, און דאס וויל איך אויך נישט, ווייל איך טרינק דאך נישט קיין וויין, איך טרינק נישט קיין שום משקה המשכר, און איך האלט אז קיינער דארף עס נישט טרינקען, עניוועי, דער אמת איז מען רעדט דא פון דראגס. געשמאק. א משקה משכר איז די זעלבע ווי דראגס, נאר נאך הונדערט יאר וואס מען מעג עס, כאפט נישט דער עולם דעם פראבלעם דערפון, אבער בעיסיקלי האט עס דעם זעלבן פראבלעם. די גאנצע וואס מען וויל יעצט קענעוועס מען זאל עס מתיר זיין, בויעט מען עס ווייל ליקער איז מותר, און אזוי ווי דארט איז עס מותר פון איין און צוואַנציק ווילן אסאך ס'זאל זיין נאר מותר ביי איין און צוואַנציק, אסאך זאגן ניין ס'איז נישט די זעלבע, ס'איז לא ראי זה כראי זה. און די צווייטע איז אין א ליקער סטאר קענסטו אריינגיין און קויפן וויפיל ליקער דו ווילסט, דארפסט נאר האבן געלט צו באצאלן. זאגן זיי אז קענעוועס זאל אויך זיין די זעלבע, ס'איז געבויעט בעיסיקלי אויף יענע יסודות. איך האלט אז קיינער טאר נישט האבן אינדערהיים, נישט קיין קענעוועס און נישט קיין משקה המשכר, אבער עטס גייטס ענק אויסלערנען, די נעקסטע וואר, די ווארלד וואר טרי גייט זיין מיט סייבער, מ'וועט בכלל נישט זיין דארט, יעדער וועט זיצן ביי זיך מיט פרעסן א באטן און ס'וועט זיך עפענען א גרויסע דעם וואס ס'האלט וואסער און ס'וועט פארפלייצן א האלבע וועלט, און ס'גייט זיין אלץ מיט סיקרעט קאודס. וואס איינער גנב'ט פון צווייטן. סאו דאס איז געווען דער מיסטעיק פון סאטמער קאקמער. יעצט קומטס נאך מיט אן אלטן מאשין גאן וואס ארבעט שוין נישט, וואס האט שוין ראסטעד בולעטס, און יעצט ווילטס ענק שלאגן. איז ווען איינער איז א בהמה קענט עטס געווינען. אבער אונז זעמער אויך שוין נישט קיין בהמות. ווייל אונזער עדיוקעישאן איז אויך שוין געקומען אין אמעריקע. ווען אונז האמיר געהאט א קאלד האט מען אונז נישט געגעבן צו עסן טשיקן זופ אזוי ווי אינדערהיים. מ'האט אונז געגעבן ווייטעמינס. אונז זעמער קלוג. מיט אביסל ענטעבעיאטיקס. סאיז צען טאג. און איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב עס שוין געזאגט די וואך ביים שיעור, מיך קאלן אפ אינגעלייט זיי האלטן ביים מאכן א נייע תלמוד תורה אין קרית יואל, ווייל דוד עקשטיין גייט זיי נישט זאגן אז זייער פרוי האט א פלעטבושער תחת, איטס נאט גאנא העפן ענימאר, זיי גייען דיך מלחמה האלטן, מ'האט געעפנט אין ש ס א שטיבל אין ווילימסבורג, איז אויך געקומען די שקצים איצעלע פימפ מיט די אלע, מ'האט עס צושפארט, כ'האב זיי געזאגט ס'גייט גארנישט טוהן, מ'האט ארויסגעווארפן אפאר קינדער פון תלמוד תורה און אפאר מיידלעך פון מיידל סקול, זיי האבן זיי געשיקט אויף וויען, זיי האבן געשיקט ערגעץ אנדערש. דער מין אז עטס זענטס באלעבאס איז נישט דא, און איך זאג ענק דעם אמת, איך קען ענק אלע סוען, עטס האטס געמאכט איבעראל א סיין דאס איז נאר פאר מעמבערס, איך ווייס פארוואס, ווייל עטס האטס מורא פאר די פייוו או וואן קעי, איך קען עס צונעמען, נאר דאס איז נישט מיין מלחמה מיט ענק, צו עטס האטס יא פייוו או וואן קעי צו נישט, דעטס נאט מיין מלחמה, מיין מלחמה איז געווען אז מ'האט אין יעדן חדר, און אין יעדע תלמוד תורה, און אין יעדע מקווה, און אין יעדן מיידל סקול געשטופט קינדער, מ'האט זיי סעקשועלי אביוזד. און מען האט זיי אביוזד ווערבעלי, ווען דער מלמד איז געווען אנגעצויגן האט ער גערעדט וואס מען דארף נישט, איטס נאט גאנע העפן עני מאר, דאס איז געווען מיין מלחמה, צו איך האב ווי צו דאווענען צו ווי נישט, האב איך ענק שוין געזאגט די וואך א שיינע מעשה אז דער ייטב לב אדער דער קדושת יום טוב האט זיך געוואלט טוישן מיט ר' משה אריה פריינד דעם ראש הקהל, ווייל ער האט זיך באקלאגט אז ער האט ערב יום כיפור נישט געהאט ווי צו דאווענען ווייל געווען ביזי ארויס ראטעווען א איד נאך פאר יום כיפור, האט אים דער אדער דער ייטב לב אדער דער קדושת יום טוב געזאגט איך בין מסכים מיך מיט דיר צו טוישן, וואלסט זיך געוואלט טוישן? האט ער שטיל געשוויגן. דאס גייט עטס ענק אויסלערנען. און ווי שנעלער עטס וועטס ענק אויסלערנען, זאלטס ארויסווארפן די חזירים, למשל יצחק שטערן, ער רעדט מיט די בחורים אין נבלות, איך האב א טעיפ דערפון, די בחורים האבן מיך געלאזט הערן, כ'האב געזאגט ברענגטס עס מיר אויף א טעיפ, ער געפרעגט ווען צווישן די פיס קומט ארויס עפעס אזא ווייסע זאך, וואס פילסטע, דו שייגעץ דו, דאס מעג מען פרעגן א בחור? מיין האטליין איז אסור, אבער דאס מעג מען פרעגן, ארייט, ער, ס'יבא יונה, אויף אים קומט אויכעט די צייט, נישט געזארגט. ס'וועט קומען אמאל א צייט וואס אדער ס'וועט זיין נאך א תלמוד תורה און א מיידל סקול וואס דאס גייט ראטעווען כלל ישראל, און דארט וועט מען זיין ווי מען זאגט מער צו די זאך און מ'וועט לערנען מיט די קינדער אלעס וואס זיי דארפן וויסן אין די דעוועלאפמענט אוו דער באדי, אדער וועט מען גאנץ סאטמאר איבערדרייען. זעסט דאך דערווייל זיי האבן געמיינט זיי האבן דעם גאווערנער, דעם מעיאר, דער גאווערנער איז קלוג, איך וויל מיך נישט אריינמישן, ס'גייט צו די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן, באורד אוו עדיוקעישן, נו נו גיי הייב אן מיט באורד אוו עדיוקעישן, דארט זיצן חברה אויף פעיראל,

אה, מורא'דיג וואס עס גייט דא פאר. עס גייט דא פאר אזוי, ס'איז דא איינער וואס הייסט משה טייטלבוים, והי' לא הי' בתוכו דא אנו יודעים על השם. ס'איז נישט דער משה טייטלבוים וואס האט זיך ארויפגעזעצט זיין מחילה אויפן רבינ'ס בענקל און זיך גערופן סאטמאר רב. דער מענטש האט מאכיל נבילות וטריפות געווען סאך יארן אין אמעריקע פאר כלל ישראל.

האט זי געזאגט אזוי, אלעס מעג מען, א חוץ צוויי זאכן, מען טאר נישט קישן אויף די וועדזשיינע, באותו מקום טאר מען נישט קישן ווייל ער רייצט זיך אן דעם יצר הרע, און ס'ווערט אויך געברענגט אין שלחן ערוך, די רמ"א ברענגט צו להלכה אז ער איז עובר אויף בל תשקצו, דאס איז גאר א לאו אין די תורה, עס איז דא אין דעם אסאך שיטות אבער על כל פנים וויאזוי די רמ"א פסק'נט אפ דעיס איז איין זאך וואס מען טאר נישט און נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען טאר נישט, מען טאר נישט קוקן באותו מקום ווייל מען נעמט אוועק די בושה, שוין, א חוץ דעם. וואס עטס ווילטס קען מען טוהן, מען קען קישן וועלכן אבר מען וויל, מען קען טוהן וואס מען וויל, מען טאר נאר נישט קוקן, איז דארף מען זעהן אז עס זאל גיין מיט א אונטערהויז אז עס זאל נישט צוקומען צו קוקן אויב עס איז ליכטיג אינעם צימער און פארטיג, מען איז געגאנגען מען האט זי ארויס געווארפן, מען האט זי געפייערט, זיי זאגן דעיס האלט נחום ראזענבערג און דעיס איז נישט עקסעפטעד ביי אונז. בעיסיקלי וואס איז עקסעפטעד איז אז דוד עקלשטיין זאל אריין גיין צו פרויען אין בעדרומס און באקוקן זייערע פענטיס און זאגן פאר אן אנדערע פרוי דו האסט א פלעטבושער תחת, דעיס איז היינט עקסעפטעד. גערעדט. זיי מיינען זיי האבן א גרויסן טעות, זיי מיינען זיי האבן צוריק גענומען יעצט דוד עקשטיין, ווייל זיי זעען דער עולם איז צולאזט, דער עולם איז נישט צו צולאזט ווייל דוד עקשטיין איז אוועק, און אז ער'ט צוריק קומען גייט עס נישט ווערן בעסער, דער עולם איז צו צולאזט ווייל אונז האמיר איבער געוויזן אז די רבנים זענען די גרעסטע שקצים די גרעסטע נואפים זיי האבן אנגעברענגט ממזרים אויף די וועלט און זיי גייען אונז זאגן וואס אונז טאר מען נישט, און די טו פעיס זאך ארבעט שוין מער נישט. ווייל די אינטערנעט און די וואטסאפס פארן מורא'דיג גוט. עניוועי, האבן זיי מיך אפגעקאלט, זיי האבן צוריק גענומען דוד'ן, און וואס איך זאג דערצו, זאג איך אים ס'גייט זיין אזא מרידה, ס'איז שוין דא היינט אפאר הונדערט אינגעלייט וואס ווילן זיך מאכן אן עקסטערע תלמוד תורה, אן עקסטערע מיידל סקול, אזוי ווי ס'איז געווען אמאל, דא אין ווילימסבורג איז געווען נאר היימישע שילן, האבן זיך איינער געעפנט די שטיבל, ס'הייסט די שטיבל, זענען שיין מצליח, די זעלבע גייט זיין, אייגענע מיידל סקול, אן די אלע אלטע שייגעץ שטיק וואס מ'האט. פארדרייט א קאפ און מען מוז צושטעלן די קינדער לויטן דור, דער דור איז אזוי איר קענט נישט זאגן אז דער העט פליען אין הימל און דער העט גיין אין די אויף דער ערד, סאו עטס קענטס אים צוריק נעמען עטס קענטס אים נישט צוריק נעמען, עטס גייטס פארלירן דעם עולם, דעטס עקזעקטלי וואטס גאנא העפען, און דער איז נאו ריזען פארוואס מען זאל אנהייבן מיט פרומע זאכן, און ווער ס'קוקט זיך אום קוקט זיך אום אויף זיך אליינס אפילו די רבנים, ווען עטס זענטס געווען יונג האט עטס אויך געשטופט ווי מען מעג און ווי מען טאר נישט און אין די מחילה ווייל דאס איז דא שיטות אז מען מעג ביי דעם ווייב, העי סטאפ די נאנסענס. ווי נאו וואט העפענד איז במילא האבן זיי זי געפייערט. ס'איז זייער גוט, איך האלט אז זי זאל ווייטער געבן הדרכה אויפן טעלעפאן, נישט אפישעלי אלץ סאטמאר, און זאל זאגן די ווייבלעך אז דאס וואס מען מעג להלכה איז נישט מען מעג נאר ס'איז א מצוה, ס'איז א חוב אז מען זאל עס טון. אזוי ווי ביי די בחירות, די רבנים האבן געזאגט ס'איז ביהרג ואל יעבור, האבן אנדערע געזאגט ס'איז א חוב קדוש. א זאך וואס עס שטייט אין שולחן ערוך נישט לאיסור איז א חוב קדוש מען זאל עס טון, אויב דאס ווייב פילט זיך באקוועם, זייער וויכטיג, זי פילט קאמפטערבל אז דער מאן נעמט אינטרעסט אין יעדן חלק פון די באדי, ווייל ס'איז דאך א פלגא דגופא, עס איז דאך א האלבער גוף, סאו הי וואנטס טו עקספלאר וואס זי האט, איז וואס די תורה לאזט מעג מען און וואס די תורה לאזט נישט טאר מען נישט ענד דעטס אבאוט עז פאר עז איט גאוס. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. ס'איז דא א דיין אין מאנסי ער הייסט וועטענשטיין, האט אמאל געוואוינט אויף ראדני סטריט אין איין גאס מיט מיר, ס'איז געקומען דא א איד וואס ער זאגט ער איז געווען א בעל שמש ביים בעלזער רב כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון דארטן עניוועי ער הייסט ראטנער ער איז געווארן א דיין אויך, דער ראטנער איז געקומען דא חתונה מאכן א זון מיט יארן צוריק און ער איז אריין געגאנגען אין מקווה אין מאנסי און ס'האט אים נישט געפאלן די צינור עס האט אים גארנישט געפאלן שוין האט מען מיך גערופן אז איך זאל עס פארעכטן וויאזוי האט בעלז מיך געקענט ווייל זיי האבן געהאט עפעס א שול אויף הופער סטריט און איך האב עס פאראכטן און כ'האב געמאכט די מקווה גוט און אים האט געפאלן מיין ארבעט שוין האט מיך גערופן און איך פלעג ארויס פארן מיט דעם וועטענשטיין ווייל ער האט זיך דעמאלטס געלערנט צו זיין א דיין און איך בין געפארן צו די מקווה און איך האב צוגעוויזן אלעס. איינמאל אויפן וועג כאפט ער מיט מיר א שמועס אז די ווייבלעך ווילן אז די מענער זאלן זיך שפילן מיט זייערע דיידים, מיט אלעם, האב איך געזאגט נישט נאר מיט די דיידים זאלן זיי זיך שפילן, זאלן זיך שפילן באותו מקום מיט די קליטאריס, מיט די וועדזשיינע, דארט איז אויך דא א שטיקל הארט פלייש, אזוי ווי דער זכר האט ביי זיין פיפיק האט ער צום סוף די הארטע פלייש האט זי אויך. און ער זאל זיך דארט שפילן ווייעך און איידל, נעמען אביסל קעי וויי דזשעלי און מאכן אזוי, און דער רמב"ן איז מסביר, ווען דו טוסט עס טון, עסטו הערן דו'עסט הערן אז זי ווערט עראוזד, דען נאכדעם מוזטו אריינגיין, דאס הייסט אשה מזרעת תחילה און אשה מזרעת תחילה, זאג איך אים, און דאס האט רב חיסדא אנגעזאגט פאר זיינע טעכטער, מס' כת שבת, כ'מיין ס'איז דף קוף מ, אז ווען דיין מאן קומט לאז אים נישט אריין, מאך דארט א סטאפ, ווייל ער העט קומען, העט זיך אויסרייבן און העט אנטלויפן, מאך זיכער אז ער ווערט צוהיצט, לאז אים נישט אריין, וואס זאל ער טון, ער זאל זיך שפילן מיט דיין קליטאריס, מיטן וועדזשיינע, און מיט איין הענט זאל ער זיך שפילן מיט די דדים, יעדע פרוי האט אן אנדערע, איין פרוי די רעכטע ווערט זי מער עראוזד, איינער די לינקע ווערט זי מער עראוזד, אז ער וויל עס לעקן און קישן און סאקן, נישט דעם אותו מקום. די דד, בשעת ווען ער שפילט זיך מיט די אנדערע הענט מיט קליטאריס, מיטן וועדזשיינע, איז ווערי גוד, דאס איז א העלטי מערידזש, אזוי האט רב חיסדא אנגעזאגט זיינע טעכטער און די גמרא שרייבט עס נאך, האב איך געזאגט מען דארף דאס טון און מען זאל דאס טון, און איך האב אים געזאגט, ער זאגט אז פרויען האבן נישט ליב ווען ס'איז טונקל און מען זעט זיך נישט, זאג איך אים אויב זיי זענען צוגעדעקט מיט די דאכענע מעגן זיי ביידע זיין ביי אן אפענע לייט, נישט דאס מיינט אז ס'טאר נישט זיין אפן. ווען מען וויל מאכן די מעשה אריינגיין מיטן אבר, דעמאלטס דארף מען זען ס'זאל זיין טונקל ער זאל נישט צוקומען צו זען די פרוי'ס אותו מקום, טאמער וויל ער ער זאל זיך אנטון זיין אונטערהויזן און זי זאל גיין מיט איר אונטערהויזן בשעת ווען זיי שפילן זיך, נישט דא קיין שום הלכה קעגן דעם, פארקערט דאס איז מוסיף נאך ליבשאפט, דא פרויען וואס זיי וויינען אז א פרוי האט מיך אפילו אפגעקאלט אויפן טעלעפאן איך האב גערעדט וועגן די קליטאריס, מען שפילט זיך דערמיט, אויף מיין האטליין. זאגט זי, איר ווייסט, צען יאר וואס איך חתונה האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין אראוזעל, און יעדער זאגט מיר וואט, יו דאנט געט אראוזד? ניין, זי איז פון די פרומע. זי האט צוריקגעקאלט אפאר וואכן שפעטער, איך דאנק אייך מורא'דיג פאר אייערע טיטשינגס. עניוועי, דאס איז נישט יעצט וויכטיג. בקיצור האב איך דעם וועטנשטיין דאס מסביר געווען. זאגט ער, אז ר' חסדא האט געהייסן זיינע טעכטער זאלן אזוי וואוינען, האט דאך ר' חסדא מסתמא אויך אזוי געוואוינט. נו ווי האסטע דו האסט א רב חסדא אין די גמרא? זאג מען לאז דיך אפ מיט די שטותים. זאג איך אים דו זעסט די אלע רעבעצענס האבן געמאכט געוואלדעס מען האט זיי נישט געקענט קאנטראלירן זענען געווען משוגע זיי האבן אומגעדרייט דעם רב'ס הויז די די זייער רב'ס הויז דאס אלץ געווען ווייל זיי נישט געווען צופרידן דער רב האט געגעבן א שטופ אריין א שפריץ אריין און ער און ער איז שוין געלאפן דעטס נאו גוד איף דעי דידנט געט עני קיין אוו אראוזמענט אוט אוו דיס האבן זיי איבערגעדרייט דאס גאנצע רבי'שע הויף עניוועי איז דעמאלטס דער וועטנשטיין, איך האב אים מסביר געווען אז מען קען זיך נישט אזוי אויפפירן, סוף איז געווען אז ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען עפעס א בעל תשובה אין בעלזא מאנסי וואס האט מאנס געווען פרויען, נישט מאנס געווען, מפתה געווען, ס'איז געווען א בעלזער וואס מען האט אים געזאגט אז ביי אים אין שטוב דרייען זיך מענער א גאנצן טאג, ער פארט אריין אויף ניו יארק, האט ער געלייגט א ווידיאו קעמערע, מען האט זיך געמוזט גט'ן, ס'איז געווען אזא מיש מאש דארט אין בעלזא מאנסי, פיר פינעף קעיסעס, ממש אשת איש מעשות. דעמאלטס האט ער מיר געזאגט יא, איך הייב אן צו זען איר זענט יא גערעכט, זאג איך אים אוודאי בין איך גערעכט, אז מען טוט עס נישט מיטן ווייב טוט מען עס מיט א צווייטן. ער האט נאכדעם אבער געהאלטן אז ס'איז געווען מורא'דיג וויכטיג אונטערצושרייבן קעגן נחום ראזענבערג, הגם דער האטליין האט דאך נישט געהאט מיט בעלז, נאר זיי האבן אים משוגע געמאכט יעדן האט משוגע געמאכט, דעם אלטן אויסגעוועפטן דיין שלמה גראס. וואס ער האט שוין לאנג געפייגערט, ער האט אונז געגעבן טרייפות צו עסן, ער איז געווען א בעלזער דיין פון בארא פארק, און נאכדעם דעם אנדערן דעם וועטנשטיין האבן זיי משוגע געמאכט.

א נקבה איז גבורה, זכר איז זכר חסדו, און א נקבה איז א צמצום. כדי די זאלן זיך קענען האלטן איז דא אזא זאך וואס ס'האלט זיי אינאיינעם און דעטס סעקס. סעקס איז געמאכט טו קיעפ טוגעדער די מען ענד די וואמען, און דאס איז א געוואלדיגע כח און א תאווה וואס דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן סיי אין א מאן און סיי אין א פרוי, און יעדער ברויך עס האבן, נאובאדי איז עקזעמפט פראם איט. גרויסע צדיקים האבן זיך מקדש געווען בשעת תשמיש און די אלע זאכן, אבער היינט איז דאס נישט דא, היינט אז דו ביסט דיך מקדש בשעת תשמיש טרעפט מען דיך נאכדעם אזוי ווי לעזער בערלאנד מיט אלע אנדערע שקצים. איך בין געווען אויף רחוב חומה השלישית פרעג איך א היימישע פרוי אן אונגארישע פרוי זאגט זי אז איינע פון אחת משלנו, פרעג איך איר וואס טוסטו דא ס'איז געווען ביינאכט, דא וואוינט דאך א נואף, זאגט זי יא ווען איך בלוטיג קום איך צו אים ווייל מיין מאן וויל מיך דעמאלטס שום ריר נישט, האט ער מיר געזאגט אפן און קלאר, און אזוי געווארן פון די אלע. אונז האמיר חכמים, יעצט האט מען ארום געשיקט א טעקסט אז דער חלבן איז זייער נישט געזונט מען זאל זאגן תהלים פאר אים. דער חלבן האט מפתה געווען אן אשת איש האט ער געזאגט ס'איז א מצוה און איך וועל ברענגען מיט דיר משיח'ן, זי האט אים אלעס שי העפענד אויף ריקארדעד אים ווייל זי האט דאך געמיינט אז זי גייט טון א גרויסע מצוה, זי האט עס נאר ארויס געגעבן אין די גאס און מען האט אים גע. די פאליס האט געזאגט זיי קענען גארנישט טון ביקאז שי איז טווענטי פאר, אבער מען האט אים נישט געלאזט מער האבן א שול, ער האט נישט געטארט מער זאגן דרשות, און דער. תולדות אהרן רבי, דער היינטיגער דוד'ל מיט שמואל'ל מיט באבע פלעגן פארן צו אים זאגן אז ער איז משיח, ווייל זיין אייניקל פון א זילוה, זענען אלע נואפים, האמיר געהאט אין צפת, אין צפת האמיר געהאט איינעם, א ראש ישיבה פון צוויי הונדערט בחורים, האט מכשיל געווען מענטשן, יעצט האמיר דא כסדר, מ'האט דא זיידעס וואס זענען מכשיל, אכציג יעריגע זיידעס האבן מכשיל געווען אייניקלעך, מ'האט זיי איינגעזעצט, מ'האט זיי געהייסן באצאלן שווערע קנסות.

געטשעפעט די קינדער אין ארץ ישראל. איך זאג אז מען דארף ארויסווארפן די אלע. ווען ס'איז דא מענער טאר מען נישט האבן דארט פרויען, און ווען ס'איז דא פרויען טאר מען נישט האבן דארט מענער. מען דארף ארויסווארפן די אלע חברה. יעצט די גאווערמענט לאזט נאכנישט ארויסגעבן דעם מוסד, און זיי לאזן נאכנישט ארויסגעבן דעם נאמען, אבער זיי פלעגן אנהאלטן מיט די קינדער אסאך צייט נאכדעם, זיי זענען שוין לאנג נישט געווען אין די סקול. מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער מיט וועם זיי חנפענען זיך און חבר'ן זיך, און נישט זאגן אה דעס איז מיין טיטשער איי לאוו האר איי לאוו האר דאנט לאוו האר. אקעי, עניוועי, סאו דאס איז א לימיט פאר אלע קהילות, אלע קהילות, קוק אן סרול האגער המצרי, ער איז געגאנגען אנטאטשן א פרוי בהוד יופי, מסתמא האט ער עס געטוהן בקדושה, ער זאגט זיין ווייב איז קראנק, מסתמא האט ער עס געטוהן בקדושה, צופיל קדושה ברענגט ארויס ביטערע רעזולטאטן, די זעלבע מיט די אלע משוגעים, מענדעלע האט געכאפט יעצט א נערוון בראך, ר' משה'לעס מענדעלע האט געכאפט א נערוון בראך ווייל ער איז געווען א נואף, ער האט זיך אויסגעריבן, מ'האט אים געשיקט אויף סקווער, דארטן זאל מען נישט זעהן וואס ער טוט, עס איז נעבעך דאס זענען די רבנים, ס'איז צופיל קדושה, צופיל טהרה. געווען אמאל א שידוך וואס א פרוי וואס איך האב זי געקענט זי האט געפירט א שידוך פאר איר זי האט מיך געפרעגט אינפארמעישן די קיצור און ס'וואלט געווען גאנץ א גוטער שידוך מען האט עס געפירט פאר א רב רב איז געווארן אן אלמן זי איז געווען א גרושה צו אן אלמנה זיי זענען אלע געווען פיפטי פלאס די קיצור זי איז געגאנגען זי האט געזאגט פאר די שדכנ'טע איך האב מורא איך ווייס נישט וויאזוי מען קען וואוינען מיט א רב איך ווייס נישט וואס ס'פארלאנגט זיך. האט די שדכנטע געזאגט כ'וועל פרעגן דעם רב, די קיצור האט אפגעקאלט דעם רב און געפרעגט אזוי, די פרוי וויל אייך נעמען, זי האט געזען פיקטשערס, זי האט אייך שוין געטראפן פערזענליך, אבער זי האט מורא זי וועט נישט קענען וואוינען מיט א רב, וואס איז דען די ריקווייערמענטס אויף צו וואוינען מיט א רב? האט ער איר געענטפערט אזוי, ניין אזייגער שפאר איך צו מיין בית מדרש, סיי זומער סיי ווינטער, איך עפן עס אויף פינף אינדערפרי, ניין שפאר איך עס צו ביינאכט, נאכדעם גיי מיר אריין אין בעדרום און איך שפאר צו דעם בעדרום, און דעמאלטס בין איך נישט קיין רב, בין איך א געהעריגער בשר ודם. איך בין א געהעריגער מענטש, איך האב אן אבר, ס'וועט זיך מיר שטעלן, כ'על דיך ליב האבן, כ'על דיך קישן, כ'על טון וואס איך קען, כ'על מיך לייגן אין די לענג און אין די ברייט, אז דו זאלסט זיין סעקשועלי העפי. און זי האט גענומען דעם שידוך, זי האט חתונה געהאט מיט אים, זי האט געלעבט מיט אים אפשר דרייסיג יאר, פינף און צוואנציג יאר, נו זענען זיי שוין ביידע געשטארבן, כ'מיין זי לעבט נאך אפשר, די רבנים זאלן אונז נישט געבן קיין באלאוני סטאריס ווער זיי זענען, און אז דער איד הקדוש אהער מיט דעם ר' שמעלקע פון פשיסחא אזוי, אז אלעס איז היסטערי. און ס'זענען אלע בשר ודגים וכל מטעמים, און מען זאל אנהייבן צו לערנען מיט די ווייבלעך אז וואס מען מעג איז א מצוה רבה, מען מוז, ס'איז א חוב קדוש. כ'האב הנאה, מען האט זי ארויסגעווארפן זי זאל ווייטער געבן הדרכה אין די זייט, און מען זאל זיך אויסלאכן פון דעם דוד עקשטיין מיטן פלעטבושער תחת. איך האב געזאגט פארן עולם, איך זאג עס איבער נאכאמאל, טאמער רעדט איר ניבול פה טו עניבאדי משמרת הצניעות רעדט ניבול פה, יו קאל ניין וואן וואן, דעטס קאלד הערעסינג פאר א פרוי. א גוטן און א פרייליכן שבת.